א גוט יאר, ס'איז ערב שבת קודש, פרשת כי תשא, כ'האב שוין געמאכט דריי עמערדזשענסיס פלאס א שיעור פלאס א דבר תורה, אבער ס'קומט צו נאך א וויכטיגע זאך און מ'מוז רעדן פון דעם. קודם האב איך געוואלט רעדן אז ירושלים פארט אויף רעדער, איינער קאלט מיך אן און ער זאגט מיר דו ווייסט נישט וואס דו האסט געטון, מיט דיין האטליין האסטו משפיע געווען אויף גאנץ ירושלים מ'זאל נישט מורא האבן פארן בית דין פאר טובי' חטא זונטאג מאנטאג, טובי' איז היינט א דיפרעסטער מענטש. און דער אמת איז, עס קומט זיך אים ער זאל זיין דיפרעסט, ווייל ער האט געהאט די שליסל פון משיח'ן אין די הענט, ער האט געהאט די שליסל, ווען ער קומט ווען דעמאלטס ארויס צדקה ממני אזוי ווי יהודה איז ער משיח, ווען ער זאגט ווען יא עס איז געווען נבילות וטריפות, מען האט עס געכאפט, מען האט עס פארזען, און יעצט וועט שוין זיין כשר, וואלט דאס געווען משיח, איז דאך דער חכם געגאנגען און ער האט זיך פארשפארט, און דער גבאי דארטן האט אים ארום געשפארט, קיינער האט נישט געקענט צוקומען, און מען האט געלאזט פרעסן דעם עולם טרייפות. האט אים דער אייבישטער אראפגענומען פון די מעפ, ער איז ירבעם בן נבט, ער הייסט גארנישט טובי' חטא, ער איז ירבעם בן נבט א חוטא מחטיא את הרבים. עניוועי, ער איז געפארן פאריגע וואך אויף ירושלים אויף בית שמש, עס איז געפארן דארטן, ער האט געהאט א שמחה, קיינער האט נישט געקוקט זיין וועג, איר הערט? ארגער ווי נחום רוזנבערג, איך האב נאך ידידים וואס זאגן מיר העלא, ער האט עס אויך נישט געהאט, זיי זענען געגאנגען זיי האבן געקויפט א טולעפ, וואס? איך האב געזען א פיקטשער דערפון, דער טולעפ איז פיר מאל אזוי גרויס ווי ער, דער קאפ זעהט זיך אים קוים ארויס, עס זעהט אויס ווי א עכטער בער, איך האף ער זאל נישט גיין דא אין וואלד, ווייל טאמער וועט ער גיין אין אמעריקע אין א וואלד ווי עס איז דא האנטערס וועט מען אים געבן א קוגל אריין אין קאפ, ער זעהט אויס אזוי נישט נארמאל, שוין, די נבילות וטריפות האט אים אראפגענומען דעם גאנצן פנים, און יעצט גייט נאך קומען שמיטה, וויי עס איז צרות, עניוועי, ער איז געגאנגען דארטן, ס'האט געהייסן אז דעם מיטוואך גייט זיין א גרויסער פראטעסט אין בית שמש, נו. און מ'האט פאבירט צו ארבעטן, דוד שמידל מיטן פידל האט פאבירט צו ארבעטן אז ר' דוד סאלאווייטשיק זאל קומען, ר' דוד איז א שוואגער מיט שטערנבויך, און האלט ער נישט ביים קומען, און ער האט שוין געזאגט בפירוש איך קען די אלע ליגנטס פון דוד שמידל מיטן פידל, ער ווייסט שוין אלעס, ביז יעצט איז אלץ געקומען דוד שמידל, דער בריסקער רב האט יא געלאזט גראבן, נישט גראבן, יא די שייגעץ. די? זאגט מיר יענער נחום די האסט עס געמאכט? זאג איך וואס הייסט איך? ווי קום איך אריין אין פיקטשער? זאגט ער די געדענקסט ווען ביסט אראפגעקומען מיט אהרעלע יאקטער? בקיצור וואס איז געשעהן איז אז אונז האמיר געכאפט פיקטשערס אונז האמיר געזעהן די אלע פיקטשערס איז אהרעלע יאקטער איז אריין צום בית דין זיך שלאגן איז געגאנגען טובי' חטא שייגעץ מאכיל נבילות פאר כלל ישראל און האט געשריגן איך וועל דיך לייגן אין חרם שרייט דארט ארויף קענסט אים לייגן ער וועט אויך אויסזעהן ווי נחום ראזענבערג'ס רבנים, ווי די לאך לאך רבנים. נאכדעם שרייט אהרעלע פארוואס זאלסטו מיך לייגן אין חרם? איך בין עפעס א בועל נידה? איך בין עפעס א מחלל שבת? פארוואס קומט זיך מיר א חרם? פארוואס? ווייל איך זאג וואס איך האב געזעהן דארט? ער האט געמאכט אזאלעכע קולות אויפן ראש בית דין אז דער ראש בית דין האט זיך באמאכט, מ'האט אים ארויסגעטראגן ער זאל זיך גיין אפווישן, מקנח זיין. עניוועי, זאגט ער, דאס האט אראפגעבראכן די גאנצע זאך, ווייל דעמאלטס איז גאנץ ירושלים געווען קעגן אייך און קעגן אהרעלע יאקטער, און יעדער איז געווען מיט דוד שמידל. און אלל אוו א סאדען האט מען געזעהן מאוויס, ווידיאוס, העי, מען קען דעס שוין נישט ליגן דא. סאו בקיצור דוד צוויבל גייט שוין אויך נישט צום פראטעסט מיטוואך, ס'האט געדארפט זיין מיטוואך א פראטעסט, ס'גייט שוין נישט זיין קיין פראטעסט, האט מען אנגעהויבן איינצורעדן די רבנים אז מען גייט קעגן גיוס בנות, האבן די רבנים געזאגט דעמאלטס דארף דאך עס נישט זיין אין בית שמש, ווילסט מאכן קעגן גיוס בנות, מאך עס אין ירושלים. די רבנים האבן אנגעהויבן צו כאפן אז זיי זענען אין גלות ביי אפאר סיקריקים אפאר ווילדע בהמות וואס זיי מיינען נישט מער ווי אפאר טאלער. אונז האמיר דא אויך, די אלע סיקריקן זענען נישט, זענען איינעם אין א ישוב קיין איינער נישט פון זיי. און ברוך השם ער זאגט יו דאונט נאו וואט יו דיד מיט דיין האטליין, דו ווייסט נישט דו האסט אויפגעקלערט גאנץ ירושלים, יעדער איז ארויסגעגאנגען פון די זעכציג איי קיו, מען האלט שוין היינט ביי הונדערט איי קיו. עניוועי. נאכדעם איז געשען א מעשה אזוי, רבי לייביש לייזער איז געפארן חתונה מאכן אן אייניקל אין ארץ ישראל, איז געגאנגען רבי לייביש לייזער און האט אויפגענומען אברהם סלאנים ביי זיין טיש, האט אים אראפגעזעצט און גערעדט מיט אים צען מינוט און אים געגעבן פול פאוער. פארוואס? ווייל רבי לייביש האט שוין געוואוסט דעם אמת, אברהם סלאנים גראבט טויטע, סאטמאר האט געגראבן טויטע ווען זיי האבן געבויט זייער שטעטל, און דוד שמידל גראבט טויטע, סאו וואס מה לי הכא מה לי הכא, פארוואס מעג ער יא און ער נישט, פארוואס טאר ער נישט און ער יא, דאס איז אלעס איין שטיק באלאני און די רבנים כאפן שוין, קיינער איז נישט מיטגעשטאנען, דוד שמידל איז ארום געלאפן אלע רבנים, מען זאל קומען, קומען, מען גראבט טויטע, האבן זיי געזאגט זאל ער גראבן געזונטערהייט, כ'מיין, ווי יו נאו וואטס גאוינג אן, זאגן זיי. סא עניוועי, ס'איז געווארן א מורא'דיגע השתנות אין די גאנצע זאך יעצט, איך פערזענדליך האב דערפון גרויס עגמת נפש, ווייל יעצט וועט שטערנבוך גראבן די טויטע, מען טאר דאס נישט, איך האלט אז שטערנבוך איז דער זעלבער שייגעץ ווי טובי' חוטא זונטאג מאנטאג, נאר טובי' חוטא געט אונז נבילות און טריפות, און שטערנבוך לאזט מען זאל גראבן טויטע. און גראדע טובי' חוטא לאזט אויך מ'זאל גראבן טויטע. די קאמען דענאמינעיטער איז אז טובי' חוטא איז אן עם הארץ מדאורייתא קעגן שטערנבוך. שטערנבוך איז א וועלטס גאון. נאר דאס איז דער חילוק. סאו שטערנבוך טוט זיך נאכנישט אן קיין פעלץ אבער טובי' חוטא האט זיך שוין אנגעטון אין א א פעלץ. איך האלט נאך אז איך דארף זיך אנטון א ברייטן ביבער היט אזוי ווייסטו אזא ריכטיגן ברייטן ס'זאל זיין כאטש צוויי טפחים אזוי שבת זאל מען זיך נישט טארן אנטון. וואס הייסט א בריטל? די ברייטע בריטלעך זאגט דער מגן אברהם טאר מען נישט אנטון ווייל ס'איז אן אוהל. לאזט אפ גאנץ ירושלים ס'איז א אפגעפרעגטע זאך די גאנצע עדה החרדית געקומען דער בעלזער רב און ער האט געזאגט צוואנציג יאר צו דרייסיג יאר צוריק איך וויל נישט זיין משועבד אונטער די עדה איך האב מיט זיי גארנישט איך וועל מיך באזעצן אין ירושלים איך וועל זיי ווייזן זיי זענען גארנישט ווייל זיי האבן דאך יעדן רב און יעדן רבי'ן יעדן ערליכע איד ארויסגעטראגן פון דארט ער האט זיי געוויזן על אפם ועל חמתם איך בין דא און עטס גארנישט קענען טון ברוך השם אבי איינער האט געהאט שכל יעצט איז דא דער רבי לייביש לייזער, דער איז דאך זייער א נארמאלער מענטש. ס'איז דא א איד וואס ער האט געהאט א פראבלעם דא אין סקווער טויבנפעלד, משה מנחם האט מאלעסטערט זיין זון. בקיצור דער זון איז נעבעך געווען אויף סואיסיידל. איז ער געגאנגען און ער האט אנגעקאלט זיין ברודער אין די שווייץ ער זאל מזכיר זיין פאר רבי לייביש. האט רבי לייביש אים געזאגט, ס'איז דא איינער, נחום ראזענבערג, צו אים דארפסטו רעדן. בקיצור דער קאלט מיך אפ הרב הצדיק ר' נחום זאג איך ניין ניין ניין איר האט א טעות איך בין נישט קיין רב און נישט קיין צדיק זאגט מיר וואס איר ווילט זאגט ער א בחור וויל זיך נעמען דאס לעבן זאג איך אט די וויל איך אייך זאגן דאס האט נישט צו טון מיט א רב און נישט מיט קיין צדיק ער דארף האבן א גוטן דאקטער און איך וועל אים שיקן צו א דאקטער איך האב אים ארויסגענומען פון סקווער די סקווערע רשעים האבן גע. געשריגן, מען גייט אנצינדן זיין טאטנס הויז, האב איך געזאגט, זאל מען אנצינדן, ס'עט דיר בלייבן א כפרה און דעטס איט, דיין זון וועט זיך ראטעווען, מען האט אים שוין ארויסגענומען, און היינט האט ער אריינגעזעצט משה מנחם'ן, און דער ציל איז נישט משה מנחם, וואטש ענד סי, דער ציל איז דער רבי, ווייל דער רבי, זיין מאמע איז אריין געגאנגען וויינען מיט דריי פיר יאר צוריק, און זיין טאטע איז געגאנגען וויינען, און דער זון איז געגאנגען וויינען, און דעם זון קענסטו פון סקווער נישט ארויסווארפן ווייל ער בעלאנגט שוין נישט דארטן, ער וואוינט היינט אין פלעטבוש, דער ציל איז מ'עט אויסטוהן דעם רעבן נאקעט מיט געלט, און נאכדעם וועט מען אים נאך איינזעצן אויכעט פאר אינטרודינג אינדזשאסטעס. וואטש ענד סי, דא גייט זיך אנהייבן. איט טעיקס טיים, יעדע זאך נעמט צייט. איך וויל ענק דערציילן א מעשה. די היינט, יעצט איז היינט, איך מאך דעם האטליין איז מיטוואך, איינער קאלט מיך אפ אינמיטן די נאכט, און ער זאגט מיר, אה, ר' נחום. זאג איך, יא, וואס ווילט איר? זאגט ער, איך רעד פון ירושלים. זאג איך, וואס ווילט איר פון מיר? ס'איז דרײַ פארטאגס. זאגט ער, איך וויל זאלט אייך אפוואשן נעגל וואסער, איר זאלט אויפשטיין, און איר זאלט זינגען הודי לשם, דאס איז דער הלל הגדול, זאלט איר זינגען ביז אינדערפרי. זאג איך, וואס איז געשען? איך וויל אייך עפעס זאגן, איר ווייסט דאך נישט קיין עין הרע וואס אייער האטליין טוט. זאגט ער, הערט אויס, דא דא א גרויסע מקווה אין ירושלים, איך וויל נישט זאגן קיין נאמען ווייל די מקווה איז גארנישט שולדיג, זיי האבן ווידיאוס, זיי האבן אלעס. בקיצור, ס'איז דא א איד וואס ער לאזט זיין זון אין ירושלים הערן מיין האטליין, איך הער זאגן אז רוב בעלזער בחורים הערן עס אויך אויס. עניוועי. איז געגאנגען דער בחור'ל, ער גייט אין מקווה, און ער קומט ארויס און ער זאגט דעם טאטן שטילערהייט, ווי לאנג דער טאטע האט זיך געזייפט, וועגן דעם האב איך ענק מסביר געווען, א טאטע קען נישט מיטגיין יעדע מינוט אין מקווה, דער טאטע זייפט זיך מיט העד ענד שאולדער, קומט א חזיר און טאטשט אים, קומט ער צו זאגן עפעס, א בחור האט מיך געטאטשט טאטי אין מקווה. טאטע איז זייער גערעגט געווארן, לויפט ער צו צו דעם בחור, און נעמט זיך אויפן שרייען, און ס'איז נאך געווען קריאת שמע בין שיניו, ער קומט ארויס מיט כ'וויל נישט זאגן. און דער טאַטע זײַנער כאַפּט אים אָן דעם משה בײַ די צװײ בײצעם און ער קװעטשט אים און ער טאַנצט מיטן אין דעם גאַנצן מקװה אַרום און אַרום. און יענער שרײַט קולות, ער האָט נישט געקענט װאָקן, ס'האָט אים אַזױ װײ געטאָן, ער האָט געטאַנצט פּשוט אַזױ װי כאַיל תּערוג, על אַפֿיקי מים, כּן נפֿשי תערוג, אַזױ האָט ער געטאַנצט. און יעדער האָט זיך גענומען שרײַען אין דער מקװה, דו שײגעץ, דו לאָז אים אָפּ! לאָמיך דיר זאָגן, ער האָט געטאָטשט מײַן זון און איך גײ אים מאַכן אַ מרױח אָשך, אױסגעקלאַפּטע אײער! און ווער ס'עט מיך שטערן, זאג איך ענק צו, מארגן אויב דיינע קינדער קומען דא אין דעם מקווה און איך'ל זיי מאלעסטן, איך גיי זיי ווייזן וואס דאס הייסט אז איינער טאטשט, נישט וואס איך ברויך דיינע קינדער, נאר איים גאנע שאו יו וואס דאס בארירט א קינד. זאגט ער מיר, ר' נחום, יעדער איז שטיל געשוויגן, ער האט צוואנציג מינוט מיט אים ארום געטאנצט אין די מקווה, איר הערט, צוואנציג מינוט, יעדער האט געזען, דו ווייסט דאך אין א מקווה מ'קומט און מ'גייט, מ'קומט און מ'גייט. און קיינער האט נישט געזאגט קיין ווארט, און יענער איז אהיים געגאנגען, מן הסתם זאגט ער א פצוע דכא, מן הסתם, ער איז פינישט. דעיס איך האב ענק געווארנט, רבותי עס גייט געשעהן, אונז זעמער מחויב צו ליידן פון א חזיר ברוך מרדכי ווייל זיין זון שיקט אריין אפאר טאלער מען זאל לייגן מענטשן אין חרם, און מען זאל צאלן פאר דעם אלן דערשאוויץ ער זאל טאנצן? נאנאנאנאנאנא דעיס גייט זיך ענדיגן, ברוך מרדכי קומט נעקסטע וואך זיין קעיס ער גייט מערטשעם צוריק.

איז אויפן פלאץ שטארבט מען, איך האב אמאל געזען ווי איינער האט גע איז געגאנגען קטנים, ער האט געקטנט, אויבן פונעם סטעישאן, ס'איז געווען אויף די על איי אר אר, און ס'האט אראפגערינען ביז אראפ, און ס'האט אנגערירט די טוירד רעיל, און ס'איז דא אזא כלל וואס דאס הייסט ניצוק חיבור, ס'איז נישט נאר אין די גמרא, ס'איז אין עלעקטריק אויכעט, וואסער איז א קאנדאקטער פון עלעקטריזיטי, פון קארענט. און צוויי מינוט שפעטער האב איך אים געזעהן שווארץ, ער איז אראפגעפאלן און געווען טויט, ער איז געווען שווארץ פון אויבן ביז אראפ, די פאר האנדרעד וואלט האט אים געגעבן א ברען אויס, ענד הי דראפד דעד אן די ספאט, אבער הי וואס פיור בלעק. דאס האב איך אליין געזעהן, מיט יארן צוריק, רבותי א קינד איז לייוו ווייער, פאר האנדרעד וואלט, דאונט איווען טינק אוו מעסינג וויט די טשיילד ענימאר, ווייל דער יונגעל נאך לאקי ארויס אז ער האט אים נאר די אייער צובראכן, ער האט אים געקענט טוהן ארגערס אויכעט. ווען א טאטע רעגט זיך אויף, האט אים געקענט דערטרענקען חלילה אין די מקווה אויך, ענד הי וואוד האוו גאטען אוועי וויט איט. סא זאגט מיר יענער, זאגט הודו לשם דעם הלל הגדול, איר האט אזא דזשאב געמאכט קיין עין הרע, ס'זאל אייך נישט אינטערעסירן וואסערע פרייז איר באצאלט פאר דעם, ביקאויס ס'וועט זיך אייך אויכעט אויסשטעלן אלעס גוט מערטשעם. עניוועי, יעצט לאמיר גיין ווייטער. דער שומר אמונים, היינט מיטוואך האט מען אים ריליעסט פון דזשעיל. אבער אויף ארץ ישראל. ער האט געזאגט א ליגנט די גאווערמענט האט נישט געוואלט זיין אינוואלווד אים האלטן דא אין תפיסה ס'וועט קאסטן געלט מיט מעשה'ס גיי צוריק אויף ארץ ישראל ברעך קאפ אין אמעריקע קען ער קיינמאל מער נישט אריינקומען. סאו וויל איך ענק זאגן קודם כל שקויעך ר' נחום פאר אייער האטליין ווייל איך האב עס מעורר געווען אויפן האטליין איז געווען א שכן וואס ער וואוינט דאס דריטע הויז אוועק און ער האט אנגעקאלט די גאווערמענט די ספעשל עידזשענטס וואס זיי האבן היינט וואס דאס הייסט האומלענד סעקיוריטי מען האט עס אויסגעטשעקט היינט טשעקט מען יעדע זאך אויס יעצט וויל איך ענק זאגן נאך א זאך. עס איז נאך נישט פטור, איך זאג ענק ס'איז דא נאך א חזיר, מנחם מענדל דייטש, איך ווייס נישט ווי ער דאווענט, ווער ס'לאט אים אריין, טאמער סרול האגער המצרי לאט אים אריין ווארפט סרול האגער'ן אויך ארויס, ווייל ער איז א רשע און אן אכזר, ער נעמט אידיש געלט וואס אידן האבן געגעבן צו בויען וויזשניץ און ער גייט מאכן דערפון א חרבן. יעצט וויל איך ענק זאגן נאך א זאך. דעמאלטס ווען ס'איז געווען די מעשה מיט רבי לייביש לייזער מיט דעם בחור וואס זיי האבן געשיקט צו א דאקטער, איז געקומען די משמרת הצניעות מיט אזא ערנסט פנים, זיי האבן דאך געזען אז רבי לייביש הייבט אן צו הערן וואס דא גייט פאר, גראדע האט רבי לייביש געוואוסט, ווייל ער האט נעבעך דריי קינדער וואס זענען פגועים און ס'טוט אים זייער וויי, ווייל איין זון האט ער אים דערלאנגט אזא פראסק ווי ער האט עס אים פארציילט, און דער זון האט מיר געזאגט אז דער טאטע קען זיך נישט מוחל זיין אז ער האט נישט געכאפט וואס דא גייט פאר, ווייל מיט דעם וואס ער האט אים געגעבן א פראסק האט ער אים דערהארגעט אויף א לעבן. נאר איך וויל נישט רעדן דערפון, ס'גוט, ס'זאל שוין פארן גוט. און געגאנגען דעמאלט צו רב לייביש, און ער האט, ס'איז געקומען די משמרת הצניעות, אזוי געקומען זיי זענען פרום מיט דעם גרויסן ביבער און די לאנגע אראפגעלאזטע פיאות, זיי קומען פון אזוינע ערגעץ, וויאזוי זאגט דער קאצקער, א בועל ארמית קנאין פוגעים בו, ווייל זיי טרעפן זיך דארט אין די בתי זונות, דארט טרעפט מען זיך אזאלכע פעיקערס, עניוועי. ער איז געגאנגען, זיי האבן אים אויס, זיי האבן אים געזאגט, זיי האבן א שווערן פראבלעם אין חינוך מיט אלעם, מ'זאל לייגן עס אראפ, געט רב לייביש א פרעג, וואס זאגט נחום ראזענבערג דערצו? האבן זיי אלע ארויסגעוואקט, אז דו ביסט מיט נחום ראזענבערג האבן מיר אונז נישט מיט דיר גארנישט, און רב לייביש האט מקרב געווען אברהם סלונים, יעדער זעט ס'איז בלאף, די גאנצע סיקריטן חברה צופאלן הרים כדונג נמסו, אויפן וויזשניצער נוסח, פרייטאג צונאכטס. מען געט זיך א שטעל אפ פאר הרים כדונג נמסו און מ'געט איעדער א שריי אינאיינעם הרים כדונג נמסו! ווי לצים! זיי האבן זיך גענומען אפאר חברה זיי גייען מאניפולירן כלל ישראל, געקומען אפאר אידן פרושים אלטע צובראכענע אידן וואס האבן אין חוץ לארץ נישט געמאכט קיין פרנסה זיך קומען זעצן אויף ארץ ישראל, מען האט זיי געשיקט אפאר טאלער און אנזאגונג משתלט צו זיין אויפן ציבור, ווער זענט עטס? ווער האט ענק גערופן? גייטס צוריק אויף רוסלאנד און אויף אוקריינע, ווער האט ענק געברויכט דא האבן? ווער האט הערשל קלאר געברויכט דא האבן? טאטע האט נישט געמאכט קיין פרנסה, ס'איז געווארן דא א בדחן, האט ער מיטגעברענגט דעם משוגענעם, זיי האבן יארן מאניפולירט דעם עולם, איין זאך קען איך דיר זאגן, זיי זענען צעבראכן, סיי אין ירושלים, סיי דא אין אמעריקע, יעדער לאכט פון זיי, קיינער געט זיי מער נישט קיין געלט. מ'ווייסט ס'איז פעיק פאוני פראוד, פרעגט שטיינער סטודיאו, דארטן מ'האט געמאכט די אינאגערעישאן פאר טאמפסאן, זענען געקומען צו זיי ווילן צוויי אהאלב מיליאן דאלער נישט וועלן די רבנים עס אונטערברענגען, שטיינער איז א איד האט זיי געזאגט אפן און קלאר איך האב גענוג טעקס מאני ענק צו פייטן, ענד וויר אין פאר א פייט, האבן זיי זיך אפגעפיצט, אונז די משוגעים אין וויליאמסבורג געגאנגען קעגן גרעטש בילדינג. מענטשן קויפן דארטן אפארטמענטס, זיי ווילן דארט וואוינען, זענען בארעכטיגט צו וואוינען פונקט ווי דו. האט הערשל קלאר געוואלט ארויסנעמען געלט פון גרעטש בילדינג האט ער געזאגט כ'וועל מאכן פראטעסטס און אפאר בחורים בהמות זענען געגאנגען פראטעסטירן איך האב דעמאלטס געשריגן אויף מיין האטליין גיי נישט פראטעסטירן דער איז נאטינג ראנג אז גוים וואוינען דא ווען מען ברענגט אריין דא איך ווייס מענטשן אזוי ווי און דעם שומרי אמונים וואס ער איז א פעדאפייל צו אזוי ווי מנחם מענדל דייטש אה פארשטיי איך דו גייסט פראטעסטירן אבער ביי מנחם מענדל דייטש און ביי שומרי אמונים ביסטו נישט געגאנגען פראטעסטירן ביי דעם גוי ביסטו געגאנגען פראטעסטירן? וואס באדערט דיך דער גוי? דער גוי כאפט נישט דיינע קינדער און רעיפט זיי. נאר וואס? הערשל קלאר געוואלט מאכן אפאר טאלער. און אונז אונז זעמער אזוי מעסט אפ? שטעל דיר פאר מען האט גערעיפט א מיידל אין בארא פארק. זענען געגאנגען די חברה זיי האבן גראד ארויסגעגעבן אז צוויי גוים האבן זיך געקריגט און זיי האבן זיך געשאסן דערפאר האט מען אויפגעפיקט צוויי גוים. קודם מ'האט אויפגעפיקט נאר איין גוי. און און מען האט זיך נישט געשאסן. ס'איז שקר. דאס איז. אזוי האמיר אונז געלעבט אלע יארן. לייבעלע קלעצקי קיינער האט אים נישט געהארגעט. ער האט זיך דערטראנקען אין סווימינג פול. ס'איז געווען א קאלטער טאג, ער האט זיך דערטראנקען. איי מ'האט אים געטראפן העלפט וועי אינעם פריזער און העלפט אין די דאמפסטער? דאס איז געווען ווייל די סאניטעישאן האט אים אריינגעלייגט אין דעם גריינדער. לאזטס אפ! ס'האמיר געלעבט מיט אזוינפיל ליגנט. די וואך האב איך געטראפן א איד, איך זאג ענק אן א דזשאוקס, ער האט מיר געזאגט דעס וואס איר האט געזאגט אז מ'האט אריינגעווארפן דעם יהוסף שווארצ'נס זון מ'האט אים דערטראנקען אין קעמפ, מיינט איר דאך אז ס'איז א דזשאוק? זאגט ער, איך ווייס ווער עס האט עס געטון, אונז ווייס מיר ווער, זאגט ער, יענער האט מודה געווען שטילערהייט פאר רב אידל עס זאל נישט ארויסקומען אז ער איז אן אקסעסיבל, ווען נישט קומט ער נישט צו צו קבר ישראל, אונז זעמער רוצחים אלל אלאנג, נאר אונז האמער א מנהג אלעס צו באהאלטן, און שטעל דיר פאר. עס איז נישט נאר די דייטשן לייקענען אז עס איז געווען א האלאקאוסט, סאטמאר עט אויך נאך אמאל לייקענען, וואטשען צו אונז עמיר גיין צו די דייטשן זאגן ליסן אונז ברויך מיר האבן געלט פאר די סעקאנד דזשענערעישן און די טערד דזשענערעישן ווען נישט עמיר מאכן א טומל, און זיי געבן. איר קענט נישט די רוצחים? מען דארף וואטשן פאר זיי אזוי ווי מען וואטשט זיך פאר דעם גרעסטן פייער. יעצט, כ'האב געוואלט זאגן נאך א זייער א וויכטיגע זאך, איר געדענקט כ'האב ענק געזאגט ס'דא איינער אלעקסענדער רוגלינסקי, ער גייט קומען אין קאורט, כ'האב ענק געזאגט ער איז אויכעט איינגעזעצט, עניוועי, אים האט מען איינגעזעצט פאר טשיילד מאלעסטינג, ער איז א לאבאוויטשער, ער האט א שיינע לאנגע בארד, און ס'איז געווען א האנג דזשורי, ס'איז געווען עלף וואס האבן געזאגט ער איז גילטי איינער האט געזאגט ער איז נישט גילטי, האט מען איבערגעמאכט דעם טרייעל, און ער האט מודה געווען, פאר מ'האט איבערגעמאכט האט ער מודה געווען ווייל ער האט געוואלט האבן א דיעל, ער האט געוויסט אז אויב עלף זאגן אז ער איז גילטי העט מען איינעם שוין איבערדרייען, האט מען אים געגעבן יעצט מארטש די פיר און צוואנציגסטן גייט מען אים סענטענסן, דעטס איט, רבותי דאונט טאטש טשילדרען.

טשיקאגא, נעקסטע וואך. קיצור זיי זענען געקומען מיט א החלטה, זיי האבן געהאט אלע מיני קארס, זענען געקומען מיט א החלטה ער גייט פארן מיט א גענגסטער קאר, עטס געדענקטס? אמאל איז געווען די גרויסע ווייט וואל טייערס, נישט א סטרייפ ארום און ארום, נאר די גאנצע, א בענטליס, דאס האבן אלע גענגסטערס גענוצט, דער גענגסטער גייט פארן מיט אזא קאר, ס'טוט זיך ער איז אזא לצנות געווארן, ער געמיינט ער עט זיך באהאלטן מיט אפאר גבאים ארום און ארום און ער עט קענען פירן די וועלט. דארפסט געדענקען איין זאך סקווערע רבי די פרעש פון מצרים זענען געווען אזוי פרעש אז זענען אריין געקראכן אין זיין בעט זענען אריין געקראכן אין זיין אויבן אין די טייג און אין די נאז און אינעם מויל געדענק דו שייגעץ טמא דו געהרגעט א גאנצע שטאט פון ערליכע מענטשן דיין טאטע האט איבערגעלאזט ירושה נאך געווען א בעבי דעמאלט עניוועי דעיס איז די ערשטע. עמערדזשענסי, און נאכדעם קומט נאך דריי עמערדזשענסיס, ווייל ס'קומט קרעים קרעים צוביסלעך צוביסלעך, און נאכדעם קומט דער שיעור, און נאכדעם עט קומען א שטיקל דבר תורה. שוין אזויפיל לאנגע צייט וואס אונז האמיר נישט געלערנט, האבן נישט געזאגט קיין גוטע ווערטער, איך האלט אז דער עולם דארף האבן דעם חיזוק, איז האב איך זיך מיישב געווען, די וואך מוז איך מאכן א שיעור, ס'דויערט בערך א שעה מיט צען מינוט, און דאס איז קעסטל נאמבער צוויי. דא א קעסטל ס' תופס מקום א קעסטל פאר זיך. א גוטן ערב שבת קודש פרשת כי תשא, כ'האב שוין געמאכט צוויי ביילאגירעס פלאס דעם שיעור, און נאכדעם קומט אויף די סדר פון די וואך, ווייל ס'איז יעצט אריינגעקומען א זייער א וויכטיגע מעסעדזש און איך מוז עס איבערגעבן פארן עולם. עטס וועטס הערן ווי איך רעד שפעטער אז ביי שלוימי'ס בעיקערי זענען געווען דארט אסאך פאליס און איינער האט. צוגעקוקט ווי א גוי קומט און ער פארקויפט זיי עסן, און ממילא האלט איך אז די גאנצע בעיקערי איז נישט כשר אויב ס'נישט דא א משגיח תמידי. כ'האב עס שוין געזאגט וועגן בוטשער סטארס וועגן אנדערע זאכן. על כל פנים איז דא אזוי, איז דא דארטן א גוי וואס ער ארבעט, און דער גוי האט גערעיפט א אידישע טאכטער וואס איז געקומען קויפן די בעיקערי יעצט ביינאכט, מ'רעדט דא פון אכט א ניינע ביינאכט. ס'איז אנבעליוועבל רבותי. מיר לעבן אין א דזשאנגל. יעצט מען טאר נישט זאגן פאר א מיידל וואס דאס איז גערעיפט, מען טאר איר גארנישט זאגן, אוודאי נישט ווייל ס'איז דאך קעגן צניעות. אזוי זאגט הערשל קלאר דער פערד זאגט ער אזוי ווען נישט איך, יעדער ווייסט ווען נישט איך וואס איך האב געטון דא אין ווילימסבורג דרייסיג יאר, הערשל ווען נישט די וואלטן הונדערטער, נישט הונדערטער נאר טויזענטער בחורים נישט געווען געטאטשט, און הונדערטער מיידלעך נישט געווען געטאטשט. עניוועי, מ'טאר נישט רעדן. ס'איז קעגן צניעות, מ'זאל נישט רעדן, מ'זאל נישט זאגן די קינדערלעך, נא נא נא. עניוועי, איז געקומען א גוי, און דער גוי הייסט כאזע פערענדא, ער ארבעט ביי שלוימי'ס בעיקערי, דאס איז ביי טוועלף און פיפטי פורסט סטריט, און ער האט נעבעך גערעיפט א אידישע טאכטער. שוין, אזוי גייט עס נעבעך. רבותי מ'דארף לערנען די קינדער, מ'טאר זיי נישט טראסטן אין קיין סטארס אליינס. און מען דארף זיי לערנען וואס דאס הייסט א רעיפ, און מען דארף זיי לערנען וואס דאס הייסט א גוי לאקערט נאך דיר, און מען דארף זיי לערנען אז א מיידל קוקט יעדער איינער אויף איר, און יעדער קוקט איר נאך, און יעדער טרייט איר צו זאגן א גוט ווארט, און מען דארף אנהייבן אויסצולערנען די קינדער. ס'וועט ענק גארנישט העלפן חרמות אויף נחום ראזענבערג צו נישט הייסט זיי זאלן הערן מיין האטליין. שפעטער ביים שיעור זאג אייך פון צוויי מיידלעך וואס האבן דערציילט די טאטעס, אין א האספיטעל אין א ביקור חולים האט איינער אנגעהויבן צו רעדן פרעש און זיי זענען גראד געקומען זיי האבן פארציילט זייער טאטן און דער טאטע האט מיך געשיקט צו נעמען קער פרעג איך אים וואס עפעס איך דאס איז נישט מיינע טעכטער זאגט ער דאס איז יא ווייל דו לערנסט זיי יעדע וואך א שיעור ברוך השם שוין דאס איז געווען אן עמורדזשענסי צוגעלייגט יעצט קומט צוויי ביילאגירעס און א שיעור און נאכדעם קומט אביסל דבר תורה. א גוטן ערב שבת קודש פרשת כי תשא. כ'האב שוין געמאכט דעם שיעור די וואך, כ'האב שוין געמאכט אן עמורדזשענסי ביילאגירט, און יעצט מאך איך נאך אן עמורדזשענסי ביילאגירט, דאס וועט זיין די ערשטע, נאכדעם קומט די צווייטע, און נאכדעם קומט דער שיעור, און נאכדעם ביי ענדע פונעם שיעור רעד איך אביסל דבר תורה אויך, ווייל כי תשא איז זייער פאסיג צו אונזער מצב, נאכדעם וואס די אידן האבן געהאט דעם געוואלדיגן גרויסן התגלות השם מיט קבלת התורה, האבן זיי גענומען אן עגל, אויף א שטיק גאלד און געזאגט אלה אלהיך ישראל אשר הוציאך מארץ מצרים. יעצט איך רעד דערפון שפעטער אז דער אייבישטער האט געמאכט דירעקט אזא זאך אז ס'זאל קומען פון אזא געוואלטיגע קדושה זאל ווערן אזא מין טומאה כדי אז כלל ישראל זאל אריינפאלן די גרעסטע עבירה וואס דאס איז עבודה זרה און אז דער אייבישטער וועט זיי מוחל זיין וועט ער שוין נאכדעם פאר יעדן איינעם מוזן מוחל זיין. עס איז געווען, דער אייבערשטער האט עס דירעקט צוגעפירט, והאלוקים אנה לידו. יעצט דאס מוז מען אזוי אפלערנען בעל כרחך, ווייל טאמער נישט איז עס נישט צו פארשטיין, און דער אמת איז אז מען קוקט אן אונזער דור, אונז האמיר אויך געטון די זעלבע, מ'האט גענומען דעם דזשייענט אונזער גרויסן הייליגן רעבן דעם סאטמאר רב, און ווען ער איז אוועק, ער האט נישט געלאזט קיין צואה, אויב עפעס איין צואה האט ער יא עפעס געלאזט פאר איינעם, דעם שלום, אבער נארמאל האט ער דאך נישט געלאזט קיין צואה, ווייל ער האט געוואוסט, ער פלעגט זאגן, מען זאל זיך שלאגן פאר אידישקייט, און מען האט גענומען אויף אזא בענקל פון אזא אויסגעארבעטן איד וואס ער האט א גאנץ לעבן געהארעוועט אויף תורה און יראת שמים און אריינצוברענגען אין אידישע קינדער אמונה בשם, איז מען געגאנגען מען האט אהין געזעצט דעם גרעסטן לאו לייף צווישן אלע רבנים דעם סיגעטער, ס'איז דער גרעסטע, ער האט וואס דו ווילסט, ער האט מאכיל געווען נבילות, האט מסלף געווען די דין תורות, און וואס דו ווילסט האט דער מענטש געטון. און יעצט האט מען נאך ארויף געזעצט זיינע צוויי קינדער אויכעט, ווען מ'האט אים געזעצט, האבן מיר אונז אויסגעזען פונקט ווי ביים צייט פונעם עגל, וואס מ'האט גענומען, מ'האט געהערט פונעם אייבערשטן אליינס אנכי לא יהיה לך, און מ'האט גענומען אביסל גאלד פאר אביסל געלט, האט מען געשריגן אלה אלהיך ישראל. דאס זעלבע האט אונז אויך געטון דער סיגעטער, ס'איז געווען אפאר מענטשן וואס האבן געמאכט אפאר טאלער, ס'איז געווען צען נאנטע מענטשן אין די קהילה, זיי האבן געוואוסט אז אויב זיי האבן א פאסטן, האבן זיי געזאגט ווייסטו וואס, יעבור עלינו מה, לאמיר. ארויף זעצן דא דעם מענטש אבי אונז זאלמיר בלייבן מיט אונזערע דזשאבס. עניוועי, איך וועל נאך רעדן וועגן דעם עגל וועגן די גאנצע פרשה וואס מען דארף זיך אראפ לערנען אז יעדער איד קען תשובה טון אפילו ער איז נכשל געווארן די ערגסטע עבירות. אבער איך וויל קודם ארויפלייגן א שמועס דא פאר נחמן קאלער. קודם וויל איך ענק פארציילן. עטס ווייסט דאך דער גאווערנער האט אפגעקאלט די ארוינים מיט די זאלוינים איך וויל האבן די קאסינאוס און ווען נישט קענט עטס צו מיר מער נישט קומען האבן זיי אים אלע נאכגעגעבן ווייל די תורה איז דאך נישט חס ושלום אזויפיל ווערד וויפיל אפאר טאלער פונעם גאווערנער ליידער על כל פנים איז דא יעצט געווען עטליכענע פלעצער ווי מען האט געוואלט מאכן די קאסינא כ'מיין ס'איז דא זעקס פלעצער איינס איז די נעוועלי האטעל

ס'איז נישט וויכטיג. וואס איך וויל ארויסברענגען איז, ס'איז געקומען א איד ווי נחמן קאלער, ער האט זיך אריינגעלאזט אין די זאכן אז מען זאל זען ווי מען זאל עס מאכן. יעצט דוד ראזנבערג זאגט צוויי זאכן. קודם אין די נעוועלי קען עס נישט זיין ווייל מען פארט דורך דעם טו או ניין צו זיינע מיידלעך קעמפס. און נאכדעם טענה'ט ער נאך א זאך אז ער וויל אויך ס'זאל זיין אין ראונד טאפ לעבן ר' אהרן'ס קעמפס. וועט זיך קויפן פארשטיי איך נישט דוד וואס הרג'סטו דיך ארום ווען נאכנישט זיכער וואס די ענדע וועט זיין צו ס'וועט בלייבן דיינע קעמפס צו נישט סא דו האסט דיך בכלל נישט וואס צו הרג'נען חוץ פון דעם האב איך א מוראדיגע געווינס אז טאמער מ'עט מאכן לעבן דיין קעמפ עט דיין שוואגער דער וואלנער עט קענען ער'ט האבן ווי צו גיין צו טאטשן עט נישט דארפן מער טאטשן אונזערע קינדער אין וואלד און נאך אסאך פון דיינע מלמדים עלן האבן ווי צו גיין צו טאטשן און נאכדעם דער מונקאטשער זאגט אז ער וויל ס'זאל זיין אין קאנקארד לעבן אים. פארוואס ווייל זיין ריעל עסטעיט וועט ארויפגיין? ביי דוד'ן איז עס צו ווייט ס'וועט נישט ארויפגיין אזוי ווייט די ריעל עסטעיט. פרעגט מען אים מונקאטשער ווי קענסטו טוהן אזא רציחה? ס'איז דא אזויפיל קעמפס לעבן דיר ס'איז דא סקאליע אנדערע קעמפס זאגט ער זאל זיי אלעם פארקויפן אזוי ווי איך וועל טוהן וועלן מיר מאכן אפאר טאלער. דאס איז די טעם פארוואס משיח קען נישט קומען.

אונז האט מען אזוי אויסגעלערנט און דאס בלייבט שוין ביז משיח קומט. איי וויאזוי עט ער קומען מ'האט זיך נישט פאראייניגט? סאום האו עט דער אייבערשטער ביד חזקה געוועלטיגן אויף אונז אונז עמיר נישט האבן קיין ברירה אז ס'עט פאלן באמבעס אין ארץ ישראל ס'עט פעלן איך וויל נישט זאגן רחמנא לצלן אזויפיל וואס ס'האט געפעלט פון יוראפ דעמאלטס וועט מען זיך אנהייבן צו פאראייניגן עניוועי איז וואס איך וויל זאגן איז דוד פארפיר נישט, לאז עס אזוי זיין. די קינדער עלן זיין מער סעיפער אז דיין שוואגער מיט די אלע איינגעשטעלטע דארט ביי דיר עלן האבן וואו צו גיין זינדיגן. יעצט איך וויל זאגן נאך א זאך. נחמן, דו לאזט דיך אריין אין שטותים, מ'רעדט דא פון אכט וואכן זומער. אז מ'וויל נישט, מוז מען נישט גיין אין קעמפ. ס'איז דא אסאך קינדער וואס זיי פארן נישט אין קעמפ. אונז האמיר סיריעס פראבלעמס, נחמן. אונז האמיר נאכנישט קיין ווידיאוס, אונז דארפן האבן דוב הייקינד זאל אונז געבן ווידיאוס, שלאג כפרות מיטן, האסט געלט? מאך אייגענע ווידיאוס, און מ'זאל עס אריינלייגן ערגעץ אין א אזא מין פריסינקט וואס איז הלכה בידוע שעשו שונא ליעקב, אונז האבן דאך אזויפיל פראבלעמען, די מקווה'ס זענען פול מיט זרע לבטלה, מ'כאפט ווייניגער קינדער היינט, אבער מ'האלט נאך אין איין כאפן, קוק דא האט מען געכאפט אין א מקווה איין בחור, און יעצט האט מען געכאפט נאך איינעם יענער איז געקומען און ער האט איינגעזעצט דעם בדחן, דער איז סטיל א לאט אוו טינגס גאוינג אן. אונז דארפן זיך נאך פייטן פאר סורווייוועל, איטס אנבעליוועבל, מען אינוועסטעט אין איין חזיר ברוך מרדכי מיליאנען דער חזיר זאל קענען זיין אין די גאס, בעלז האט אינוועסטעד הונדערטער טויזענטער דאלער אז מנחם מענדל דייטש זאל זיך קענען דרייען אין מאנסי, ווי העוו א לאט אוו פראבלעמס, איף יו וואנט טו סיט דאון און טאלק אבאוט דעילי פראבלעמס קען מען אונז רעדן, כ'וויל דיר פארציילן א מעשה, דער חזון איש זכרונו לברכה איז געווען א גרויסער קנאי, ער האט געהאלטן מען טאר נישט נעמען געלט פון די מדינה, ער האט נישט געוואלט זייער געלט, איך הער אז יעצט. און מירער ישיבה ירושלים וויל אויכעט אויפהערן צו נעמען געלט אויכעט וועגן דעם ווייל טאמער נישט מוז מען די בחורים שיקן אין מיליטער באט עניוועי ס'איז נישט פארן ביזנעס איז די חזון איש האט געזאגט פאר מקוואות זאל מען נעמען געלט און מען האט גענומען געלט ועד הארצי יעדע מקווה אין ארץ ישראל האט די מדינה העלפט א חלק דערין כ'מיין די וואס די מדינה בויעט אוודאי א פרייוועט מקווה האבן זיי נישט קיין חלק זיי געבן דעם לאנד און יענער ברענגט ועד הארצי ברענגט די געלט פארן בנין. יעצט הער א מעשה. האט מען געפרעגט דעם חזון איש, חזון איש טהרה, וויאזוי קענסטו טון אזא זאך? זיי האבן דאך א חלק אין אלע אונזערע קדושה און טהרה. האט דער חזון איש געזאגט זייער קלאר, לאמיך דיר עפעס זאגן. אונז האמיר צוויי פראבלעמען, אונז האמיר א לאנג טורם פראבלעם און א שארט טורם פראבלעם. דער לאנג טורם פראבלעם איז אז אונז מיר דארפן ענטפערן פארן אייבערשטן פארוואס כ'האב גענומען געלט פון די מדינה. ס'שטייט ביבש קצירה תשברנה. ווען ס'ווערט אויסגעטריקנט די קערנדל, צעברעכט זיך עס, און אזוי די אלע. האבן אן אחיזה ווייל זיי געבן געלט פאר מקווה'ס האט דער חזון איש געזאגט דאס איז א לאנג טערם פראבלעם ווען כ'וועל זיך טרעפן מיטן רבונו של עולם נאך הונדערט און צוואנציג יאר און מיך פרעגן פארוואס האסטו גענומען געלט פון די רשעים וועל איך זאגן כ'האב נישט געהאט פון ווי צו נעמען און כ'האב יעדע נאכט געמוזט צושטעלן א מקווה דאס איז א שארט טערם פראבלעם אויפן לאנג טערם פראבלעם צו ענטפערן פארן רבונו של עולם האב איך צייט זיך צו זארגן ווען כ'וועל אוועקגיין פון די וועלט איך מוז יעצט טון פארן שארט טערם פראבלעם יעדע נאכט מוזן אידישע טעכטער האבן מקווה'ס אבער אין אמת'ן זאגט ער הלוואי ווען מען דארף ווען נישט אנקומען צו זייער געלט און מען טאר נישט נעמען זייער געלט נאר איך קען נישט נעמען דעם לאנג טערם פראבלעם און צו צוברעכן דעם שארט טערם פראבלעם. נחמן קאלער אונז האמיר אסאך שארט טערם פראבלעם. דוב הייקינד האט גענומען א ליסטע, האט ער געהאט אפאר הונדערט נעמען פון צובראכענע קינדער, מיך קאלט. יעדן טאג צובראכענע קינדער, זיי ווילן וויסן ווי צו גיין פאר העלפ, היינט האט מיך געקאלט איינער פון מאנסי, ער איז א חזר, און ער ווייסט ער איז א חזר, און ער וויל נישט אז מען זאל אים איינזעצן, ער פרעגט מיך ווי מען קען גיין צו העלפ, איך קען מיך דען אויס אין מאנסי? און אפילו דא ווי איך קען מיך אויס, נישט יעדער קען באקומען די ריכטיגע העלפ, ווייל נישט יעדער האט די.

אכט וואכן זומער, און ס'איז נאכנישט געבויעט געווארן, ס'וועט נאך דויערן אפאר יאר, אוודאי ס'איז זייער א שלעכטע זאך, ווייל אז מ'וועט עס בויען וועלן קומען דארטן די אלע קלינינג לעידיס, וועלן קומען די אלע זונות, און די אלע שיכורים וואס וועלן פארלירן אפאר טאלער וועלן ארויסגיין אינדרויסן און זיך אנשיכורן, אוודאי ס'וועט ווערן א משוגעים הויז, דער איז נאו דאוט אין עניבאדי'ס מיינד אז ס'וועט ווערן א דיזעסטער, כ'מיין פארן מחנך זיין קינדער, כ'על נישט זאגן אז אין אטלענטיק סיטי שיסט מען יעדן טאג מענטשן, ס'איז אבער דא זונות גאלאר וויפיל דו ווילסט, ס'גייט זיין אן אומגליק.

וועב. סאו באמת פאר די יונגע קינדער איז עס נישט די גרעסטע פראבלעם ווייל מען וואטשט אויף זיי, פאר די בחורים ווערט עס ערשט א פראבלעם, סאו קען מען די פאר בחורים קעמפס ארויסרוקן פון דארט. נחמן קאלער יור וועיסטינג יור טיים און יור ענערדזשי, נאמבער וואן די רבנים וועלן זיך קיינמאל נישט צוזאמען נעמען, איטס נאט גאנא העפן, יעדער קוקט אויף זיין באק, ענד דעטס וואט יו שוד האוו לערנד אלל דיעז יערס, און די צווייטע זאך איז גיי נישט אריין אין א פראבלעם וואס דאס איז א לאנג טורם פראבלעם דאס וועט ערשט זיין אכט. וואכן, א יאר, און ערשט א האלב יאר ארום, יו העוו טא ווארק אן יור פראבלעמס נאו, ווי העוו סאו מעני פראבלעמס דעט יו דאנט נאו, וואלסט געוואלט קומען אויסהערן מיין טעלעפאן איין טאג, דעטס אלל יו ניד, און דו וואלסט געזען אז ווען איך צו צופאל נישט אויף שטיקער, איטס ממש א מירעקל פונעם אייבערשטן. דו ווייסט נישט וואס פאר א טעלעפאונס מען באקומט דא א גאנצן טאג, מ'האט דעם גערעיפט, מ'האט דעם מאלעסטעט, דארט האט מען מאלעסטעט, דער רב לאזט נישט גיין, צו דערציילן פאר די פאליס, דא האט מען מאלעסטעד, די שומרים טוט עס ווייט וואשן, דא האט מען מאלעסטעד, און דער רב טוט עס ווייט וואשן. דו ווייסט נישט מיט וואסערע שקצים און רשעים דו דיעלסט, זיי שרייבן הרב הגאון הצדיק, זיי פארקויפן זיך ווי די גרעסטע רבנים אין שטאט, ווי די גרעסטע צדיקים זענען אזאלכע לאו-לייפס, אזאלכע נואפים, זאלטן פארקויפט זייער אייגן ווייב פאר אפאר טאלער, אזאלכע לאו-לייפס זענען. יעצט נחמן קאללער, איך האב געהערט זאגן רומערס, איך ווייס נישט צו עס איז אמת, איך הער דאך אסאך מאל באס קאלס, איט דאזענט העוו טו בי דעט איטס טרו, אז דו ווילסט אמאל לויפן אויפן פאזישאן וואס דוב הייקינד איז, וויל איך דיר זאגן, טאמער דו ווילסט לויפן אויף דעם פאזישאן זאלסטו געדענקען איין זאך, דוב הייקינד טוט אויכעט נאר וויפיל ער מוז, פאר די קאמיוניטי טוט ער גארנישט, ער האט באקומען גרויס געלט, ער מיט זיינע קאונטערפארטס פאר טשיילד פראטעקשאן, זיי האבן גארנישט געטון דערמיט. ווען איך בין געגאנגען בעטן איך מוז האבן מיין האטליין ווייל דאס טוט אויפקלערן די יוגנט, האט ער אפגעקאלט משה דוד נידערמאן, זאגט משה דוד ליסען די ראבייס דאנט וואנט הים טו העוו איט ענד יו העוו טו וואטש אוט ביקאויז דו דארפסט אנקומען צו די ראבייס, נאכדעם האט ער אפגעקאלט בעריש פרייליך האט ער אים דאס זעלבע געזאגט, קאם אן דאס איז א. קאונסילמען דאס איז א א פאליטישן? איך האב דאך עפטער אלל האב איך דאך די פירסט אמענדמענט פאר פרידאם אוו ספיטש. זענען געקומען דא אפאר רשעים מיט רבנים וואס האבן געוואלט פראטעקטן זייערע קינדער מיט זייערע עלטערן מיט זייערע קאנגרעגעטס וואס זיי שטופן זיי אפאר טאלער האבן זיי געלייגט א איד אין חרם דער מענטש האט נישט וואו צו דאווענען דעטס אלל פעיר? דו יו רילי טינק סאו? און דו ארבעטסט פאר די חברה? ענד יו טינק דעט יו אר גאנע געט

סיט דאון וויט נארמאל פיפל ענד סי האו קרוקעד יו אר גאוינג, דאס זעלבע האסטו געטון לעצטן מאל האסטו זיך איינגערעדט וועסט ארויס געבן בריוון אז די רבנים דו וועסט גיין מיט זיי אינאיינעם אין א מעשה אין א געשעפט דו גייסט אינאיינעם מיט א רב דען דאונט איווען גאו דו וועסט נישט אנקומען אין ערגעץ וועסט אנקומען יעדער וועט עפענען די האנט געב אריין די געלט ענד דעטס איט פון תורה און פון רבונו של עולם דעי דאונט קעיר, זיי אינטערעסירט גארנישט, דאס איז דער עגל די וואך, אן עגל הזהב, דזשאסט גיוו אס א ליטל די מאני, די גאלדען מאני. עניוועי נחמן סטרעטן יור סעלף אוט ענד סטארט טינקינג נארמאל. שוין דאס איז געווען די ערשטע צוגעלייגעכטס, יעצט קומט א צווייטע צוגעלייגעכטס און נאכדעם קומט די די געהעריגע שיעור פון די וואך און נאכדעם קומט א שטיקל דבר תורה. א גוטן ערב שבת קודש, פרשת. כי תשא, כ'האב שוין געמאכט מיין געהעריגן שיעור, אבער ס'קומט אלץ צו זאכן וואס מ'מוז צולייגן, וויל איך יעצט צולייגן אביסל קלייניקייטן. כ'האב געוואלט זאגן, כ'האב אינסייד אינפארמעישן אז ס'איז געווען א מיטינג, ר' אהרן פאר ער איז אוועקגעפארן, ער פארט דאך אויפטון אויף ארץ ישראל, ער גייט דאך ראטעווען ארץ ישראל'דיגע מיידלעך מיט אלעם, דערווייל האט ער דא אפגעהארגעט גאנץ קרית יואל. האט ער געהאט אן אסיפה און ער האט געפרעגט פארוואס איז דא אזויפיל מיידלעך וואס זיי פאלן ארויס? פארוואס איז דא אזויפיל בחורים וואס זיי פאלן ארויס? ס'איז דא יעצט נאך איינע, ס'איז געווען א דבורה פעלדמאן יעצט איז דא נאך איינע, מ'האט איר געזאגט אז מ'מוז זיך אפשערן די האר, און זי איז זיך געגאנגען אפשערן די האר און מ'האט ארויסגעווארפן אירע קינדער עניוועי ווייל דאס איז דאך דאס רשעות וואס דא גייט פאר, דאס איז אנבעליוועבל רשעות. סאו עניוועי איז האט זי זיך אויפגעהויבן זי איז אוועקגעפארן אויף עירמאנט וואוינען, זי האט איבערגעלאזט גאנץ קרית יואל, זי איז געגאנגען אין קאלעדזש, און היינט איז א פרי לענדסקעיפ רייטער, עה זי פארט ארום שרייבן איבעראל, און אזוי גייט נאך א מיידל און נאך א מיידל, און רבותי די וואס זיי זיצן אין מאנראו און זיי גייען נישט אוועק און נישט ווייל זיי גייען נישט אוועק ווייל זיי זענען מיטן סיסטעם זענען אויכעט שוין לאנג פארלוירן פונעם סיסטעם, זיי גייען נאר נישט אוועק ווייל זיי האבן נישט קיין קאלעדזש ווי צו גיין אדער זיי האבן עלטערן וואס זיי לאזן זיי נישט גיין, דאס האט מיר דערציילט א אינגערמאן די וואך, ער איז געגאנגען, דאס הייסט ער איז א מידל עידזשד און ער האט געהאט קינדער, זיי האבן זיך געדארפט אביסל אויסרוען, איך ווייס מסתם האבן זיי אביסל אנגעצויגן, איז למעשה זענען זיי געגאנגען זיך אביסל אויסרוען, און זיי האבן זיך אויסגערוהט, און דער טאטע האט געזאגט איך לאז נישט מיינע קינדער גיין אליינס איך פאר מיט זיי מיט, זיך אויך גענומען א דירה דארטן אין דעם האטעל, און ער איז געווען דארטן, סאיז א דרייפערטל שעה אוועק פון מאנסי און א דרייפערטל שעה אוועק פון ניו יארק, און ער איז געווען מיט די קינדער. דערציילט ער וויאזוי ס'איז געגאנגען. ער זאגט ס'איז געקומען יונגעלייט וועי וועי וועי נאכן זמן פון מוצאי שבת זענען זיי געקומען פרייטאג צונאכטס מיט די קארס. שבת אינדערפרי האסטו זיי נישט געזען קיין איינעם זענען אלע אוועק געפארן. און דאס קומט נעבעך מיט אונזערע אידישע קינדער. וואסער א חינוך געבן זיי פאר זייערע קינדער? ס'א ביטערע אומגליק. איך האב א חבר ער האט מיר געזאגט אז ער האט אן איידעם וואס ער איז א מחלל שבת אבער ס'איז דא א שטוב מיט קינדער אבער איך האב געזאגט ווי לאנג ער איז נישט מחלל שבת אין פראנט פון די קינדער ווער אים נישט פטור, ווייל די קינדער דארפן האבן א טאטן, און ער מוז זיך אויסלערנען אז זאל נישט עסן קיין טריפות און מחלל שבת זיין חלילה אין פראנט פון די קינדער, און אזוי צוביסלעך מאכן זיך חתונה די קינדער, ער זאגט מיר דו ווייסט נישט וואס פאר אן עצה דו האסט מיר געגעבן, ווען א רעבע זיין עצה זאל געלונגען וואלט ער געווען א גרויסע רעבע, ביסטו די גרעסטע רעבע אין שטאט, ווייל יעדער האט געזאגט גט, דארף מען זיך גט'ן, ער מאכט נישט קיינעם קאליע, אזוי האבן די קינדער כאטש א טאטן און זיי ווייסן נישט, דא זענען געקומען די טאטעס אין דעם האטעל און מ'איז געפארן. אום שבת, און מ'איז אינדערפרי אוועק געפארן, און מ'איז געגאנגען שווימען שבת בייטאג אינעם סווימינג פול, און ס'איז געווען דארטן גויטעס וואס זענען געגאנגען אין די זעלבע צייט, און אזוי זעהן מיר אונז היינט אויס אין אידישקייט, פרעג איך אים וויפיל איז געווען דארט, צוויי אינגעלייט? דריי? זאגט ער וואס רעדסטו, ס'איז געווען אפשר פערציג אינגעלייט, איך האב ענק שוין לאנג געזאגט, ס'איז דא געווען א בילדינג אין ווילימסבורג וואס די אינגעלייט פלעגן פארן אין האטעלס אויף שבתים, און זיי פלעגן רחמנא לצלן מחליפ'ן אישה זיין, ס'האט זיך אביסל אפגעשטעלט. ווייל אסאך פרויען זענען געוואויר געווארן זי נשא לבעלה, אסאך זענען דעי דידענט לייק איט, דעי דידענט טינק איטס איטס קיוט, בפרט נאך זיי האבן געהערט פון מיר ווי הארב דאס איז, אבער ס'איז נישט דא קיינער ווער ס'לערנט די אינגעלעך, סאו אז איינער האט א פראבלעם אין חינוך אז די מיידלעך פארן אראפ פון וועג און די יונגלעך, די ערשטע זאך דארף מען נישט כאפן אירע קינדער און ארויסווארפן ווייל זי האט זיך נישט אפגעשוירן, די ערשטע זאך דארף מען כאפן אירע מחנכות, ווער ס'איז דארטן אין די סקול, די טיטשערס, און מען דארף זאגן פאר די אלע טיטשערס אז זאלן זיך גיין ווייטער, אז זיי געבן נישט איבער דעם דבר השם ווי עס דארף צו זיין, מען דארף איבער געבן דעם דבר השם מיט אביסל ליבשאפט און מיט פארשטענדעניש, און דורך שמועסן יעדע זאך, און קינדערלעך זאלן אנהייבן ליב צו האבן אידישקייט, מען דארף ווייזן די איידלקייט און די שיינקייט פון א אידישע טאכטער וואס זי גייט אנגעטון בצניעות'דיג, נישט מען דארף אנהייבן די אלע זאכן, דאס איז נישט, איט דאזענט ווארק ענימאר. סאו יו פיפל אר אן די ראנג טרעק, סאו אן דו ווילסט וויסן וואס סגייט פאר איך וועל דיר זאגן זייער פשוט, דיין מחנכים טויג נישט, די סקול האט צוגעזעהן טעראר ביי טאג און ביי נאכט, דא מיט די רעבעצן, דא מיט די בני יואל, מיט די בני זלפה, מיט יאסל וואלדמאן, מיט דעם און מיט יענעם, מ'האט געווארפן שטיינער, געהארגעט, געשלאגן, איז געקומען פ וואס האט זיך געטוהן? כהאב אלץ געשריגן דעמאלטס, די קינדער גייען א גאנג, האט מיר דערציילט א איד, א חשובער איד, האט ער מיר געזאגט ער איז געווען אין די צייט, און ס'איז געווען די מחלוקת פונעם רבי'ן מיטן בעלזער רב, האט ער געזאגט ער איז געווען א שטוב מענטש ביים בעלזער רב, און רבי אהרעלע בעלזער האט געזאגט, די וואס זענען היינט דא, די וועלן זיך נאך דורכשטופן, אבער וואס גייט זיין מיטן צוקונפטעדיגן דור, וואס האבן זיי געזען און וואס האט מען זיי פארקויפט, איז דאס א מורא'דיגע זאך, ס'איז א מוסר השכל שאין כמוהו, וואס גייען מיר יעצט פארקויפן פאר דעם יונגען דור, האבן מיר זיי גארנישט פארקויפט, קיין אהבת השם, קיין יראת השם. קיין דביקות השם, גארנישט. האבן מיר זיי פארקויפט טעראר און טעראר און דער איז א שייגעץ, דער איז אן אפיקורס און דער איז א ימח שמו. סאו יעצט וואס? די חברה ווערן עלטער און זיי ווערן גענוג קלוג און זיי זעען מ'האט זיי ביטערליך פארפאפט, לויפן זיי אוועק אז ס'איז ממש ממש א שרעק. סאו אן דו האסט א פראבלעם רופסטו צאם די מחנכות? ניין. דו דארפסט ריזיינען און מ'דארף טוישן די גאנצע סטעף. וועט מען כאטש ראטעווען דעם נעקסטן דור. יעצט איז נאך א ווייבל אוועק געפאלן, נאך א ווייבל, פארוואס? ווייל די גאנצע מטרה איז דא אז מען זאל זיך שלאגן מיט די קינדער. וועסט נישט פאלגן וועט מען זיך שלאגן מיט די קינדער, מען וועט ארויס ווארפן די קינדער. וואס איז דאס קינד שולדיג? באלד נאך אפאר וואכן ארום קומט די פרשה אין די הפטורה פון שאול המלך, דער אייבערשטער האט געזאגט ער זאל הרג'ענען אלע שאף פון אגג און אלע קינדער, האט ער געזאגט אלה הצאן מה חטאו, וואס האבן זיי געזינדיגט? איך גיי זיי נישט הרג'ענען. דער אייבערשטער זאגט אזוי, מיין געפיל לאזט מיך נישט, און אונז זיצן מיר נאך יעצט אין גלות וועגן דעם. איי וועסטו מיינען שאול המלך האט געמאכט א מיסטעיק, חס ושלום, ווען שאול המלך מאכט א מיסטעיק האמער אונז נישט קיין שבת זכור, און אונז האמער נישט קיין פורים, און אונז האמער נישט דעם בריק וואס ס'קומט צו פון עולם הזה מיטן עולם צום עולם לאחר תחי', קען מען נאר צוקומען מיט דעם וואס אונז האמער געהאט דעם פורים אלע יארן אין גלות. און מ'האמיר געפילט א שטיקל טעם פון יענע הארה, ווען נישט וואלט דער אור געווען אזוי גרויס אז ס'וואלט געווען א שבירת הכלים, אזוי ווי ס'איז שוין צובראכן געווארן דאס ערשטע מאל, וואס וועגן דעם זעמיר אונז אין גלות, דאס איז די רפ"ח ניצוץ, די פ"ו מיט די ר"ב ניצוץ, און דאס איז צו לאנג איך זאל אריינגיין אין דעם באריכות, אבער דער אייבערשטער האט געוואלט אז שאול המלך זאל זיי נישט הרג'ענען, און ער האט געוואלט אז מ'זאל אים נישט פאלגן, און ער האט געוואלט ס'זאל זיין א פורים אויף די וועלט, און דער פורים גייט אונז אריינפירן ביז משיח. דער אור פון משיח, דער אור פון שבעת הימים. סאו למעשה, מען מוז פארשטיין, אלה הצאן מה חטאו, וואס האבן זיי געזינדיגט? ווייל זיי זענען געבוירן ביי עמלק? איך וויל פארשטיין, וואס האט געזינדיגט די זעקס קינדער וואס דו ווארפסט ארויס ווייל די מאמע האט זיך נישט אפגעשוירן אינגאנצן? און נאכדעם וויל איך פארשטיין נאך א זאך, מענדעלע טייטלבוים האט געמאכט דא מקווה מיט טונקעלע לייטס אז מען זאל נישט זען אז מען האט זיך אפגעשוירן, פארוואס איז די. מאנרא'ער ווייבל מער מחיוב זיך אפצושערן ווי דאס ווילימסבורגער ווייבל? פאר ווילימסבורגער ווייבל האסטו דאך געזארגט, האסטו צוגעשטעלט א מקווה וואס יעדער זאל עובר זיין אויף איסורי כריסות אבי מ'זאל נישט זען אז א פרוי האט בייהאר, פארוואס די מאנרא'ער האסטו ארויסגעווארפן? דאס איז וואס מ'מוז פארשטיין, אונז האמיר אזא צומישטע פאליסי אז מ'קען עס אפילו נישט צאמשטעלן, און ממילא אז דו קענסט עס נישט צאמשטעלן האסטו א פראבלעם ווייל דער עולם זעהט ס'איז פול אף פעיק, פאוני פראוד, דער עולם זעהט אזוי. שוין צעניגע יאר איז דא א איד אין ארץ ישראל וואס ער גראבט טויטע, ער גראבט טויטע, ער באקומט פאר דעם מיליאנען דאלער, און ער גראבט, ער הייסט דוד שמידל ער האט אן ארגענזעישן אתרא קדישא, יעצט איז געקומען אן אנדער אברהם סלונים ער האט געזאגט איך קען אויך גראבן טויטע, האט ער אים שטיל געמאכט, מען האט אים געלייגט אין חרם, מען טוט מיט אים כל דבר אסור, קומט זיך אים, איך האלט אז ער טאר עס נישט טוהן דער אברהם סלונים, איך האלט נאר אז דער אתרא קדישא דוד שמידל טאר עס אויך נישט טוהן. סא אז מען זעהט אז ס'איז א צומישטע פאליסי הייבט מען אן צו שרייען וואי! וואטס העפענינג! און יעדער הייבט אן צו זעהן אז ס'איז פול אף פעיק און אזוי פארלירן מיר די יוגנט. ס'איז דא גרויסע צעטלעך שנת השמד. איר ווייסט אז דער נייער גאווערנער האט געזאגט אז ווער ס'האלט נישט מיט מיט זיינע טרייפענע פאליסיס האט נישט קיין פלאץ אין ניו יארק סטעיט. די ערשטע זאך האט ער גערעדט וועגן די חוקי תועבה. יעצט איך וויל דיך פרעגן א שאלה. אונז האלט מיר אלע חוקי תועבה איז אסור. אבער אונז האבן נאך א פריעריגע פרשה, אונז האבן א פרשה וואס די גאווערנאר האט אויפגעקאלט זאליקא מיט אראוניקא און ער האט אים געזאגט זאלסט וויסן איך וויל האבן אין ניו יארק סטעיט געמבלינג און עס וועט זיין ווען נישט האט עטס נישט מער מיין טיר אויף איז יעדער געגאנגען און ער האט געוואוט פאר געמבלינג, די געמבלינג איז א ווייניגער א אביזרייהו דגילוי עריות ווי חוקי תועבה, עטס ווייסט וואס גייט זיך אפטוהן דא? טויזענטער, נישט טויזענט, ס'איז דא הונדערטער טויזענטער אידישע יונגלעך און מיידלעך אויסער סאטמאר איז נאך דא, דער אייבישטער האט נאך א מיליטער אויסער סאטמאר, ס'איז דא הונדערטער טויזענטער יונגלעך און מיידלעך פון אלע מינע קעמפס און ס'איז דא קעמפס ווי מען לאט גיין היטשן און ס'איז דא קעמפס וואס מען טראגט די קינדער אריין אין די שטאט און די שטעטלעך איינקויפן און ס'וועט זיך זיכער טרעפן הונדערטער קינדער וואס ווערן פארכאפט אין די קאסינאוס, ס'וועט אריינגיין אין געמבלינג, אין דראגס, אין דרינקינג, און נאכדעם ס'וועט אריינגיין אין סעקשועל אביוז, איך פארשטיי מיך נישט. דאס האט מען געמעגט, פארוואס? ווייל דער גאווערנער האט אראפגעלייגט די פיס? און נאכדעם אפשר האט דער גאווערנער אראפגעלייגט די פיס אויף חוקי תועבה אויך? איך מיין, וואס לויפט מען ארום שטעלן אין אלע צייט אין אלע גאסן גרויסע פלאקאטן שנ שעת השמד שעת השמד? הער אויף מיט די שטותים! אהרן זלמן לייב האט אונטערגעברענגט כלל ישראל ווען זיי זאגן דעם גאווערנער איך ברויך נישט דיין אפענע טיר, איך וועל נישט וואוטן דערפאר. ס'וואלט זיכער דורכגעגאנגען ווייל. בעיסיקלי סאטמאר איז נישט אזא גרויסע נאמבער, און ס'איז דא ערליכע אידן אין סאטמאר וואס האלטן אויך נישט דערפון, אבער נעווערדעלעס וואלט דער גאווערנער געזען אז עטס האלט ביי אידישקייט, אזוי זעהט ער עטס האלט ביי ליצנות, ביי געלט. נאכדעם שרייבט יעדער עס וויל מען אויך מבטל זיין מציצה בפה. און דאס איז די גאנצע ברית מילה. איך האב ענק שוין געזאגט, עטס ווילטס מבטל זיין מציצה בפה, איך האב איין וועג און דאס גייט ווערן בטל ומבוטל והפקר כעפרא דארעא, קיינער גייט נישט מער זאגן א ווארט קעגן מציצה בפה. עטס ווייסט ווען? אז עטץ וועט נישט לאזן ברוך מרדכי דעם חזיר, מיט יחיאל בראונער דעם חזיר, מיט אנדערע צענדליגע חזירים, זאל מאכן מציצה בפה פאר גרויסע קינדער און פאר בחורים, דעמאלטס וועט נישט זיין מער קיין מציצה בפה אישו. דער אייבערשטער זעט אז עטץ לאזטס מכשיל זיין בחורים וואס מען האט שוין אזוי ממשיך געווען אינעם אות ברית קודש, לאזטס עטץ זיי מכשיל זיין מיט אלע ענקערע חזירייען, זאגט דער אייבישטער איך ברויך נישט ענקער מציצה בפה, באלד וועט דער אייבישטער זאגן איך ברויך נישט די מילה, מען האט שוין אין געוויסע לענדער אין די וועלט מבטל געווארן די מילה, דער אייבישטער זאגט וואס האב איך אז איך שנייד א קינד און איך מאך אים א ברית מילה און איך מאך אים א חלק פון כלל ישראל, ווען ער ווערט פיר פינף און זעקס און זיבן און ער גייט אין מקווה און ער גייט אין חדר איז מען ווייטער מושך בערלה און ס'ווערט אים צוריק פארדעקט דאס וואס מען האט פורע געווען דעם אות ברית קודש און פארטיג, האב איך דאך גארנישט אויפגעטון מיט דעם. עכן, זאגט די גמרא, האט זיך געשעמט אז ער איז געמל'עט, האט ער מושך בערלה געווען ביז ס'האט אים צוגעדעקט. סאו זאגט דער אייבערשטער, מיר זאלסטו נישט קויפן מיט ליצנות. אז דו האסט אנגעהויבן צו מאכן אן אות ברית קודש, דו האסט אים געמל'עט, וויל איך עס זעהן ביזן לעצטן טאג ביז ער שטארבט זאל זיין דער אות ברית קודש, און אברהם אבינו שטייט ביים גיהנום, און ער לאזט נישט אריין א איד וואס ער איז געמל'עט, לכאורה דארף דאך קיין שום איד נישט אריינגיין דארט ווייל יעדער איד איז געמל'עט, אבער ס'איז נישט אמת, ער קען אויף זיך ממשיך זיין די ערלה נאכאמאל אויפן אות ברית קודש, אזוי שרייבט דער של"ה הקדוש אין שער הקדושה, נישט ווייל ער ער האט מען האט אים אפגעשניטן דארטן די ערלה מיינט עס אז ער איז געמל'עט, מען האט אים די ערלה אפגעשניטן אבער ער קען זיין ווייטער אן ערל, איך זאג ענק נאכאמאל, עטס גייטס נישט אונז מער פאפן מיט די גרויסע פלאקאטן אונז לאכמיר פון ענק. נאכדעם האט זיך אנגעהויבן א מעשה, שרייבט ער דארטן אז די נשים גייען נישט בצניעות און זיי גייען דארט ווי די מענטשן גייען, איך וויל פארשטיין, אין יעדן מיליכיגן רעסטוראנט וואס דו ביסט אריינגעגאנגען אין וויליאמסבורג איז עס אביזרייהו דגילוי עריות? פארוואס קען מען נישט מען מאכט א ליין דא פאר מענער דא פאר פרויען? און בייטוש וואו זיצט מען? מען דארף מאכן צוויי אדער דריי שעה אינדערפרי פאר מענער וואס זאלן קענען גיין צו די ארבעט און איבערן טאג פאר די פרויען און נאכדעם נאך צוויי דריי שעה ביינאכט פאר די מענער. עטס ווילט סטאפן דעם אייבערשטן און דאס איז ענקער פראבלעם. דער אייבערשטער איז אמת, ס'איז תורתו אמת, חותמו אמת, היא אמת, אלעס איז אמת ענד יו קענט, מען קענט נישט אנקומען דארטן מיט ליגונות צו אים, דאס איז דער פראבלעם, און די מינוט ווען ער זעט אז עטס גייטס מיט ליגונות, ער לאזט אריין גיין אן אף אני אילך עמכם בקרי, ער לייגט אלע גזירות רעות אויף אונז, און עטס זענט שולדיג פאר דעם אלעם, יעצט זאגט דער רב מען זאל מתחנן זיין פארן אייבערשטן מען זאל נישט אריינפאלן אין די טומאה, זיי נישט מתחנן, בעט נישט דעם אייבערשטן גארנישט, ביים אייבערשטן האבן מיר אונז געפוילט, א איד איז געקומען אמאל צום דברי חיים, ער וויל זוכה זיין תשובה צו טון באמת, דער דברי חיים האט זיך אראפגעלייגט דעם קאפ א מינוט און ער זאגט כ'האב געפוילט ביים אייבערשטן, יעצט לאמיך זען איך זאל פוילן ביי דיר, ביים אייבערשטן האבן מיר אונז געפוילט. אונז טוהן מיר אלע עבירות און פאר אלעם באצאלט אונז דער אייבערשטער צוריק און אונז כאפן מיר זיך נישט. עס דארף איך ענק פארציילן א מעשה, דעם געוועזענעם שבת אבער האב איך געמוזט זיין אין א ביקור חולים אויף שבת, איינער פון מיין משפחה איז דארט געווען, בין איך געווען אין א ביקור חולים. בקיצור, מ'איז געזעסן און געדאוונט אינעווענדיג, דער פרידמאן באטשיס הרב חיים מנשה איז אויך געקומען, ער האט אמאל נישט געלאזט אז די הצלה זאל פארן אום שבת ווייל די סיקריקים האבן אים משוגע געמאכט אז מען טאר נישט, איי ס'איז א פיקוח נפש, האט ער גארנישט מיט דעם.

מוצאי שבת האבן זיי מיך געבעטן ער דארף האבן א מנין אויף מעריב, זאג איך ני איך נישט, הע איך בין אין חרם, דער שייגעץ דער לאו-לייף האט נישט געקענט רעזיסטן מוישע'ס טעראריסט רוצח'ס פרעשער, האט ער מיך געלייגט אין חרם פאר גארנישט, סא איך האב מיט דעם גארנישט, ער זאל נישט דאווענען פאר אלל איי קעיר, זאל דאווענען דארט ווי איך דאווען, איך האב אויך נישט א מנין ווי צו דאווענען, באט עניוועי, געווען דארט די ביקור חולים, געווען דארטן צוויי מיידלעך. איינע געווען אפשר צען און איינע אפשר עלף יאר דארט געווען ביי זייער זיס'ן טאטן, זייער טאטע איז זייער נישט געזונט מ'ווייסט נישט צו ער וועט געזונט ווערן, בקיצור זיי זענען געקומען זען דעם טאטען און ווי מען זאגט מען זיך ווי מען זאגט טו קעטש אפ א פיו עקסטרע וויקס, עניוועי קומען אריין די צוויי מיידלעך אינמיטן דאווענען און זיי געבן זיך א רוף אן אז ס'איז דא איינער אין ביקור חולים רום וואס רעדט מיט זיי זייער נישט איידל זייער מיעס מיט מיידלעך, הויך האבן זיי עס געזאגט. קיצור, זאגט דער טאטע, איך האב נישט געוויסט אז דאס איז זיינע קינדער, זאגט דער טאטע פון די צוויי קינדער, גיי ארויס און נעם קער, זאג איך, ס'איז נישט מיינע קינדער, איך ווייס נישט וואס דו קוקסט אויף מיר, זאגט ער, זעסט, די מיידלעך, דאס איז דיינע תלמידות, איך לאז הערן יעדע וואך דיין האטליין הויך אויפן ספיקער פאון, זיי האבן נאר דעם קוראזש צו וויסן אז זיי זיי טארן נישט בלייבן דארט ווען ער רעדט אזאלעכע שמוציגע זאכן, נאר וועגן דעם ווייל זיי הערן דיין האטליין, ווען נישט וואלטן זיי קיינמאל נישט געוויסט דאס צו קומען, עניוועי איך בין ארויסגעגאנגען, איך האב געזען ער רעדט טאקע זייער שמוציג. אזעלכע מענטשן וואס זיי הענגען אין ביקור חולים קומען דא צו עסן אומזינסט און אום טרעפן זיי צובראכענע מענטשן, בין איך געגאנגען און כ'האב גערופן דעם גבאי דארטן פון שול און כ'האב אים פארציילט, דער גבאי איז ארויסגעקומען צעווילדעוועט און ער זאגט פאר דעם מענטש אזוי הער אויס, איינמאל אז דו וועסט נאך קומען אין דעם ביקור חולים זאלסט וויסן דא איז דא א ווידיאו קעמערע, איך גיי דיך נעמען פון דא און איך גיי דיך טראגן גראד ביז צום דעסק דארט וואו ס'איז דא.

און ער זאגט מיר, יא, אונז הער מיר דיך אויס יעדע וואך ערליך, און אזוי דארף זיין. יעצט האט אונז א פראבלעם, אהרן האט א פראבלעם, אז אין מאנראו מען שמירט זיך, מענדעלע חזיר שטעלט זיך אויף און זאגט, עס איז דא א גרויסער פראבלעם מיט די שמירעכצער. איך האב דאך ענק שוין געזאגט יארן צוריק אז מען טאר זיך נישט שמירן, ס'האט צו טון מיט הלכה, ס'האט צו טון מיט הלכות טבילה, ס'האט צו טון מיט אסאך אנדערע עניינים, לא תנאף לא תנאף, ווען א פרוי איז א אשת איש, און אפילו די אייגענע פרוי ווען זי איז א נידה אז זי שמירט זיך אן מיט פערפיום און דער מאן שמעקט עס, איז ער עובר אויף לא תנאף לא תנאף, און דאס אלעס טאר מען נישט טון להלכה, און דאס ווען פרוי שמירט זיך און זי לייגט ארויף קאלאון מיט מיט אלע מיני אנדערע שמירעכצער נאר ווען זי איז ריין און ווען זי איז נישט ריין לייגט עס נישט ארויף, און אין די גאס ווען זי גייט ארויס לייגט עס נישט ארויף, זי טוט עס נאר אינדערהיים, סאו קאם אן, כ'האב ענק שוין געבעטן יארן, כ'האב ענק געזאגט דעם דברי יואל איז עס געגאנגען אין לעבן, דער בעלזער רב האט זיך שוין אויך צוגעשטעלט און רעדט שוין דערפון, ס'האט זיך דאך געטוישט די צייט. יעצט באמת, סאיז דא א פראבלעם, זיי זאגן אז די אלע פרויען וואס וואוינען אין געגנטן ווי מען שמירט זיך און סגייט אריין אין די סוער, און סדא אזא זאך וואס מען טרעפט עס אין די וואסער, סהאט א נאמען, איך וויל נישט אריינגיין יעצט אין דעם ליגעל נאמען דערפון, און עס איז ליידער אמת, און חוץ פון דעם מאכט עס קענסער אויפן פנים, כהאב ענק שוין דאס לאנג צוריק געזאגט, סאיז יעצט דא נאך א באשרייבונג, כהאב עס געזעהן, קען זיין כוועל עס אפילו ארויפשטעלן אויף מיין בלאג, די אלע זאכן מאכן קענסער, פונקט אזוי ווי די פאלשע צוקער מאכט קענסער, מען האט עס אריינגעפאמפט אין א ראט, א ראט קען עסן סם אמאל וואס ס'באדערט אים גארנישט, ער האט אזא מאגן דער אייבערשטער האט אים געמאכט אימיון ווייל ער ווייסט ער עסט פון אלע שמוץ, איז למעשה מ'האט אים אריינגעפאמפט אפאר נידלס פון די פאלשע צוקער איז ער אויפן פלאץ באקומען קענסער, זיי זאגן אליינס אז ס'איז בעסער צו טרינקען צוקער אפילו איינער וואס איז דייבעטיק ווי צו טרינקען די פאלשע, יעצט איך זאג עס נישט אלס א הלכה למעשה ווייל איך בין נישט בארעכטיגט דאס צו זאגן איך בין נישט לייסט. די זעלבע אויך איז די אלע קאלאונס מיט די אלע שמירעכצער ס'מאכט סקין קענסער מיט די צייט ס'מאכט די סקין זאל ווערן אלט מיט אלעם וועסט איין טאג נישט שמירן וועט יעדער קוקן העי וואס איז געשעהן מיט דיר דו זעהסט אויס פאני סאו ווען אונז האמיר דאס אלעס געלערנט האט מען אין די סקולס נישט גערעדט דערפון יעצט פאלט אויף יעדן איינעם אוי פארוואס די אידישע טעכטער שמירן זיך און שטעל דיר פאר מענדעלע חזיר גייט אונז זאגן מוסר אין נאמען פון דעם טאטן. מענדעלע, די זונות דארטן ווי דו ביסט געווען אין אמסטערדאם בין איך זיכער זיי האבן זיך געשמירט און געהאט קאלאון ווען נישט וואלסטו דיך גע'עקלט צוצורירן ווייל זיי זענען בעסיקלי יעדער וואוינט מיט זיי ס'איז א גרויל אפילו. עניוועי, סאו דאס אלעס קומט ווייל מען לערנט נישט און מען טיטשט נישט די קינדער. קוק אן דאס איז געלערנטע קינדער, יונגע מיידלעך אונטער די בת מצוה האבן געוואוסט אז איינער א פרעמדע מענטש רעדט צו זיי חזיר'יש, זענען ארויסגעוואקט און זענען געלאפן זאגן פארן טאטן. און דאס דארף מען טון אין אלע סקולס, מען דארף נישט דזשאלעווען קיין ווערטער פאר קינדער און זיי זאגן אז יענער זאגט דיר עניטינג דעטס נאט נייס, און אוודאי נישט גיין דרעהען, דארפסט מסביר זיין אפילו ער זאגט איי לאוו יו, יור סאו ביוטיפול, יו האוו סאטש נייס העיר, יור סאטש א סוויט קיד, אלע זאכן איז ניבול פה, און זיי זאלן ארויסלויפן פון דארט. יעצט כ'האב געוואלט זאגן, אסאך מענטשן האבן מיך באפאלן, און זיי האבן מיך באפאלן בצדק, זיי האבן געזאגט זלמן לייב שווארץ, איז א אלטער צובראכענער מענטש איז האמינג עלאנג, האט שוין געהאט אמאל קענסער, און וואס האסטו אים נאכאמאל ארויפגעלייגט יעצט אויפן האטליין די וואך? וואס האסטו דאס געטון? ארויפגעלייגט פאריגע וואך אז זלמן לייב שווארץ איז אויך א חזיר, וואס האט עס אויסגעפעלט? יעצט האט עטס מיך בצדק באפאלן, נאר איך וועל ענק זאגן פארוואס, וועט עטס מיך אויך פארשטיין, ווייל זלמן לייב שווארץ האט פאר אפאר וואכן צוריק, צוויי אדער דריי וואכן צוריק, איז געקומען א איד ער האט געוואלט דאווענען פארן עמוד, ער האט יארצייט, און דער איד איז מיסטער קרויס, דער טאטע פון דער מיידל קרויס, און ער האט געבעטן דארטן ביי דעם רב אויף דיוויזשאן עוועניו, מאדע בית מדרש, אז ער זאל אים לאזן דאווענען פארן עמוד, האט ער געזאגט יא. זלמן לייב איז אריינגעקומען פאר מנחה, ער איז געקומען דעמאלטס פון דארטן וואו ער מאלט זיין קאפי אויף פסח, איך ווייס נאכנישט ווי כשר ס'איז, ווייל כ'האב ענק שוין געזאגט אז ס'איז אויסגעמישט מיט שכבת זרע. ס'האט מיך אפגעקאלט א רב, ער האט שוין געקאלט ביז ארץ ישראל, ס'איז דא א דין אזוי. מי רגלים איז אין מחמיצין, ס'איז א מחלוקת, מחמיצין צו אין מחמיצין. טאמער מי פירות איז זיכער אין מחמיצין. אויף שכבת זרע האט ער קיינמאל נאך נישט געהערט די שאלה. זאג איך אים, ס'איז זייער וויכטיג צו וויסן, ווייל היינט רוב בחורים זענען די מינע בחורים וואס מ'האט פון איבעראל ארויסגעווארפן, און זיי זיצן א גאנצע נאכט און זיי טוען כל דבר אסור, און אינדערפרי קומען זיי באקן וועלגערן מצות. עניוועי. סאו בקיצור, איז ער געקומען דארט אריין דער זלמן לייב שווארץ און ער האט געזען ווי דער. דער מיסטער קרויס איז צוגעגאנגען צום עמוד מיט רשות, געט ער א קלאפ אויס, דער שייגעץ זאל דא נישט דאווענען, יעדער זאל ארויסקומען אינדרויסן אינעם פאליש און איך גיי דארט דאווענען פארן עמוד, ער האט אים צוגענומען דעם עמוד און פארטיג. יעצט, זלמן לייב שווארץ, איך האב געוואוסט אז אין גאלאנטא ביסטו באלעבאס ווייל דו ביסט דער סעקס פארטנער, דו ביסט דער מחברתו פונעם גאלאנטא רב, ער איז א חזיר און דו ביסט א חזיר. יעצט ווער איך געוואויר אז דו האסט שוין גאר צוטוהן מיט נאך א רב אויכעט, זאג, דו האסט צוטוהן מיט דעם מאדע רב אויכעט? און דאס איז מיר שוין זייער פאני, איז וועגן דעם אז דו ביסט געווארן דער גאנצער מחותן און דער פוסק אין שטאט און דו הייסט ארויסווארפן און אריינווארפן, האב איך דיך ארויפגעלייגט אויפן האטליין און נאר נישט דערציילט די גאנצע מעשה פון מיסטער קרויס, ווייל כ'האב אים נישט געוואלט נאכאמאל וויי טון. אבער אזוי ווי דער עולם פרעגט פארוואס האסט דיך יעצט דערמאנט נאכאמאל, בין איך ענק מחויב צו זאגן, ווילאנג די חזירים הערן נישט אויף הערן מיר אונז אויך נישט אויף. און מען דארף אויך אויסלערנען די אידישע טעכטער, די גוים זאגן אויף ענגליש. אז א גוד מערידזש איז ווען יו ביי א האוז טוגעדער, ווען יו ביי א האוז טוגעדער הייבט זיך אן פראבלעמען און מען סטראגלט אינאיינעם און אזוי ווייטער, מען דארף אויסלערנען דעם עולם אז וויליאמסבורג איז מער נישט קיין פלאץ, מען דארף אוועק פארן און מען דארף זוכן ווי צו וואוינען, איך בין געווען יעצט אין ניו ארלינס דארטן ווי קאטרין האט פאר פינף יאר צוריק פארפלייצט אלעס, איך ווייס ס'איז געקומען דארט אינוועסטערס זיי האבן דארטן אויפגעבויעט איר הערט? אויפן מעדעטערעניען סי איז נישט דא אזא שיינע וואדער פראנט, ס'איז שיין ווייל ס'איז קיינמאל נישט דא די ווילדע ווינטן, נאר א חוץ ווען ס'איז משיב הרוח ומוריד הגשם און די מוריד הטל אזוי די וואסער אזוי שיין רואיג ווייל ס'איז נישט דער אטלענטיק אושען ס'איז אין אראונד איט. איז בקיצור און זיי האבן געבויעט אזוי ווי זיי האבן דאך מורא נאך פאר א קאטרינא האבן זיי געבויעט די הייזער צוויי בערך צוויי שטאקן הויעך אויף זוילן אזוי ווי אין ארץ ישראל אין בני ברק למשל, און נאכדעם האט מען געבויעט די שענסטע קא-אפס, ס'איז אנבעליוועבל! רבותי, איך זאג ענק נאכאמאל, איר העט אונטערגיין, איר זענט נישט ביכולת צו באצאלן דעם רענט, ס'איז נישט פאר ענק, יו אוטגראו די קאמיוניטי, ווער ס'האט נאך געקויפט א הויז איז נאך לאקי, אויך נאר פאר זיך, פאר זיינע קינדער איז ער שוין אויך אן ארעמאן, און עטס מוזט ארומפארן זוכן ווי צו וואוינען, מען דארף נישט האבן א אייגענע שטאט, מען דארף האבן אפאר מענטשן, צוואנציג דרייסיג אינגעלייט, מען הייבט אן. און איך וויל ענק זאגן נאך א זאך, איך האב ענק געזאגט אז דער גאווערנער פון טעקסעס האט גערעדט פאר צוויי וואכן צוריק אויפן רעדיא און ער האט געזאגט מען קען קומען צו אים, איך האב געמאכט מיט אים קאנטאקט, ער פרעגט מיך ראביי וויפיל מענטשן קענסטו ברענגען? איך קען דיר געבן לאנד וויפיל דו ווילסט, טעקסעס איז עווריטינג פאר פרי, ס'איז אזוי גרויס, ס'איז צען פראצענט פון אמעריקע און ס'האט מינימום מענטשן וואס וואוינען דארט. רבותי איך זאג ענק נאכאמאל לאטס ענק נישט פארפירן, עטס גייטס אלע אונטער. עטס קענטס נישט האבן גענוג קינדערלעך וויפיל מען דארף, עטס קענטס נישט עפארטן, איך פארשטיי עס, אבער ברוקלין איז מער נישט די פלאץ פאר דיר. און בני ברק איז אויך די זעלבע, כ'בין געווען אין בני ברק אפאר וואכן צוריק, ס'דא אינגעלייט וואס זיי וואוינען אין א גאראדזש, א גאראדזש ממש! מ'האט געבויעט א הויז, מ'האט געבויעט א גאראדזש פארן מענטש, דער מענטש האט קיינמאל קיין קאר נישט געקויפט, האט ער צוגעמאכט מיט א ווינדאו און האט אריינגעלייגט א טוילעט, מיט א קיטשען, און למעשה פארדינגט ער עס פאר אינגעלייט, אינגעלייט וואוינען אין אזא אזוי צוריקגעבליבן, איך זאג אייך אין קאנגא וואוינט מען שוין נישט אזוי צוריקגעבליבן, איך זעה דער עולם פארט יעצט דארטן אויף זאמבאווי צו דעם לעיזער בערלאנד אויף פורים מען גרייט זיך צו פארן, וואונדער איך מיך וויאזוי גייט מען פארן צו דעם משוגענעם, דערווייל איך האב מורא אז זיי גייען זיך אומקוקן אין זאמבאווי צו ס'איז דא ביליג ריעל עסטעיט. רבותי עטס'ט ברעכן, שרול האגער פון בני ברק די וויזשניצער רבי האט שוין געשריגן ברבים, מען טאר נישט טשארדזשען די רענט צו מען טאר נישט? די חכם פון די מה נשתנה, פארוואס טאר יענער נישט טשארדזשען דעם רענט? זאג דעם אינגערמאן ער זאל זיך זוכן ערגעץ וואו צו וואוינען א נארמאלן פלאץ, ער קען פארן אויף באר שבע וואוינען עס קאסט נאר הונדערט טויזענט דאלער א דירה. שיק דעם עולם אוועק, דער ערשטער רבי וואס האט געהאט שכל איז געווען דער גערער רבי, אן אנדער רבי זאגט קומטס צו, קומטס, קומטס צוריק, יא איך וויל ענק האבן, ער וויל דאך ווייזן וויפיל פלייש ער האט ביים טיש. דער גערער רבי האט זיי געזאגט איך ברויך ענק נישט דא, גיי אויף אשדוד, קוים האט זיך אנגעהויבן נאך פאר אשדוד, איך געדענק נאך ס'האט זיך אנגעהויבן חצור, איך האב געהאט א חבר א גערער חסיד א מולטי מיליאנער, געקענט אויסשרייבן א טשעק פאר הונדערט מיליאן דאלער, אזוי רייך איז ער געווען. בקיצור גערער רבי האט געזאגט דער יעדער די נעקסטע איך ווייס נישט וויפיל יאר צו די נעקסטע וויפיל חתנים מוזן פארן אויף חצור וואוינען, בקיצור יענער איד איז געקומען צום גערער רעבן און ער האט. געזאגט ער האט א שידוך געטון און ער לאדט איין דעם גערער רעבן צו די חתונה, פרעגט אים גערער רבי ווי גייט די קאפל וואוינען, זאגט ער וואס הייסט דא אין ירושלים, זאגט ער א מינוט איך האב נישט געמאכט קיין תקנה מען וואוינט נאר אין חצור, האט ער געזאגט העי רבי דו מוזט פארשטיין דו האסט גערעדט פון ארעמע לייט מען רעדט דאך נישט פון אידן וואס האבן הונדערט מיליאן דאלער פלאס, זאגט ער אה דו האסט אזויפיל געלט, זאגט ער יא, דער רבי ווייסט נישט, זאגט ער נו אויב אזוי האסטו דאך גענוג געלט און קויף דיר א נייעם רעבן אויכעט. האסט דאך גענוג געלט צו קויפן א רעבן, קויף דיר א רעבן, ווייל איך גיי אויף די חתונה נישט גיין. האט דער איד געזען ס'איז ביטער, איז ער געלאפן בו ביום, א טאג צוויי פאר די חתונה, ער האט געקויפט א דירה אין חצור, און ער האט געפארקט זיין זון אין חצור. דאס קען נאר גערער רבי באווייזן, קודם ווייל ער האט נישט געוואלט ס'זאל קומען ווי מער פלייש ביים טיש, ווייל ער האט געלעבט אין א העכערקייט, און נאכדעם ווייל דער איד האט געזאגט א ווארט און יעדער האט געפאלגט, משה טויב האט געוואלט העכערן די ספאדיקעס האט ער געזאגט, טאמער העכערסטו מיט איין שקל קום איך אריין מיט א היט. יעצט ווען אונזער הייליגער רבי דער דברי יואל וואלט אריין געקומען מיט א היט שבת, קודם קיינער וואלט עס אים נישט נאכגעטון, נאר עס וואלט געווען אזאלעך וואס וואלטן אים געשריגן כופר ואינו שומר הדת, און מען וואלט אים נאך נאכגעווארפן שאלעכטס פון אראנדזשעס, אבער ביים גערער רעבן איז דאס נישט געווען, ווען ער קומט אריין מיט א היט בלייבט א היט ביז משיח קומט, ווייל דער ספאדיק איז געווען א זאך פון אלט פוילן. סא דאס איז עס, רבותי איר ברעכט אונטער, שרול האגער געב נישט קיין עצה אז יענער זאל נישט נעמען אזויפיל רענט, אז מ'צאלט אים וועט ער נעמען, געב אן עצה ווי די אינגעלייט זאלן גיין וואוינען, זוך אויס, גיי אריין אין די גאווערמענט ביסט דאך ביזי מיט די רעגירונג, זוך א פלאץ ערגעץ ווי ס'איז דא ביליג און מ'קען בויען נאך א שטעטל, אזוי ווי ס'איז דא די אלע שטעטלעך וואס מ'האט שוין געבויעט, אשדוד מיט איבעראל. הער אויף מיט שטותים זאלסטו אויפהערן. און נאך א זאך כ'וויל דיר געבן סתם אן עצה, איך האלט אז די זעלבע וואס איז געשעהן אין ווארלד וואר טו מען האט אויסגעבליטיגט זעקס מיליאן אידן גייט מען אויסבליטיגן זעקס מיליאן אידן אין ארץ ישראל יעצט די אטאם באמבעס און אלע באמבעס זענען גרייט איך האלט זאלסטו זוכן ערגעץ אאוט אאוט אוועק פון ארץ ישראל ס'דא אסאך פלעצער ווי מען קען גיין שיק זיך עניוועי, איך זעה נאכדעם ווען א טאטע קריגט א סטראוק און ער האט א צובראכענע שטוב, דעמאלטס איז שוין דא געלט נישט איז דא. מאך, קום, קויף איין דא אין אמעריקע, ס'איז דא אין אנדערע פלעצער אין יוראפ ווי מ'קען קויפן. האסט גענוג פאליטישע קאנעקשאנס, באזעץ מיר צוריק אונגערן. אין אונגערן מיטן גאנצן אנטיסעמיטיזם וועט נישט פאלן אזויפיל אידן וויפיל פון איין באמבע אין ארץ ישראל. וואטש ענד סי. וויאזוי אונז האמיר אויפגערעגט דעם אייבערשטן וואס דארט ווארט אויף ענק. עניוועי, אבער על כל פנים ש, גיי נישט זאגן יענער זאל נישט נעמען, פארוואס זאל ער נישט נעמען, אז מען געבט נעמט מען, זוך אן עצה. יעצט איז דא, און פון די ליטווישע קומט ארויס יעצט יעדע פאר טעג נייע בריוון פון גדולי הדור, אז אלטע מיידלעך זאלן חתונה האבן זאלן נישט זוכן, זאלן נישט זוכן, אויך ברוך השם האט אונטערגעבראכן דעם צודרייטן געדאנק וואס רבי אהרן קאטלער האט אריינגעברענגט דא ביי אונז, דאס איז געווען אזא רשעות'דיגע געדאנק, אזא רשעות וואס די וועלט האט עס נישט געזען, פון ווי וועט מען לעבן? זיי האבן גענומען די ליטווישע אינגעלייט האבן גענומען שוואכע שידוכים אמעריקען גערלס איך ווייס נישט פון עלטערן זיי האבן געהאלטן שבת צו נישט זיי האבן געקענט באשטיין צו האבן אן איידעם א תלמיד חכם און זיי האבן זיך געקויפט א ביליג הייזל דארטן אין לעיקוואד וואס דעמאלטס האט מען עס געקענט ערלויבן און פארטיג און דער האט באקומען א נדן א מיליאן דאלער און פון דעם האט ער געלעבט. און נאכדעם וואס איז געשעהן איז ווען ער האט אויסגעלערנט די טעכטער נאר א בן תורה בן תורה בן תורה בן תורה און יעדער האט זיך א פרייז טעג דארט איינער פיר הונדערט טויזענט איינער זעקס הונדערט טויזענט ס'ווענדט זיך צו ער קען אזויפיל סברות פון רבי חיים צו ער קען אזויפיל סברות פונעם שאגת אריה און אין סוף איז געווען זענען אלע סטאק און יעצט זעהן שוין די יונגע מיידלעך אז די אלטע שוועסטער זענען סטאק כאפן זיי די שנעל א בחור סאו א דרייסיג יעריגער בחור נעמט א אכצען יעריג מיידל און די אלע אלטע ווערן יעצט אויסגעשפילט. קומען ארויס בריוון פון אלע רבנים מען זאל טוהן און מען זאל חתונה האבן מיט אלטע מיידלעך, דו קענסט יענעם נישט איינטיילן ווי אזוי ער זאל חתונה האבן מיט אן אלט מיידל ווען ער קען קריגן א יונג מיידל, שרייבן זיי יעצט בריוון מען זאל נישט געבן די יונגע מיידלעך, פיין גייען די יונגע אויכעט אלט ווערן, מ'וועט כאפן דעם נעקסטן דור די יונגע. כ'האב ענק אלע יארן געשריגן דאס איז אזא קאראפטעד פאליסי, א מיידל מוז זוכן א בחור א בן תורה וואס ער זאל זיצן און לערנען, און דער טאטע האט שוין נישט ווייל די געלט וואס ער האט אוועקגעלייגט א מיליאן דאלער נדן וואס פאר דעם האט ער געטוהן גאר א שוואכן שידוך, איז איך ווייס נישט דאס קינד איז א בן הנידה צו ס'איז בכלל איך ווייס נישט ווי אידיש ס'איז געווען און אפילו ווען ס'איז שוין יא געווען אידיש איז ער נישט געווען קיין שומר שבת די עלטערן אמאל על כל פנים אבער מ'האט אים געכאפט נאר תורה תורה און נאכדעם האט זיך ר' אהרן קאטלער אנגערופן ער האט שוין מבטל געווען אין די די קאלעדזשעס יעצט גייט ער מבטל זיין פון די ישיבה די קאלעדזשעס ער האט געמיינט דאס איז די גרעסטע חכמה עניוועי ס'איז א אפגעפרעגטע פאליסי. און מען דארף זעהן אנצוהייבן צו טשענדזשען די פאליסיס אין סקולס, א בן תורה נאר ביז ווילאנג ער לערנט אין די ישיבה, אז ער ווערט עלטער ער גייט ארויס הייסט ער אויך א בן תורה, נאר ער וועט נישט קוועטשן די באנק א גאנצן טאג, ער זאל זוכן א דזשאב, איך זעה אז אין לעיקוואוד איז זייער זייער, כ'האב די וואך געהאט א מיטינג מיט איינע פון די גרויסע עסקנים, זאגט ער אז.

וויפיל אלע אנדערע קאמיוניטיס, פרעג איך אים פארוואס, זאגט ער ווייל לעיקוואד איז אזא, זענען אזוי איינגעטוהן בן תורה בן תורה בן תורה בן תורה, זאגט ער אז אויף גאנץ מעדיסאן עוועניו שטייען דאופ הענדלערס, דראג פושערס, און זיי שטופן דראגס אויף גאנץ מעדיסאן עוועניו, ביי סעווען, ביי עיט, ביי ניינט סטריט, איבעראל, און די בחורים זענען וועי וועי היי אן דראגס, און דער ראש ישיבה כאפט אפילו נישט אז יענער איז שוין וועי וועי וועי. קעריד אוועי פראם דראגס. סאו דאס איז זאל מען לערנען די קינדער צו זיין טיפשים מיט בהמות, און וועגן דעם זאג איך ענק מען דארף אויסלערנען די קינדער צו זיין קלוג, דעי שוד נאו וואטס אראונד דעם, און זאל נישט זיין קיין בהמות. יעצט איך נעם דאך נאר א דיסקלעימער אויף יעדע זאך. איך הער ס'איז דא איינער יעקב חזקיה בערגער וואס ער איז דער פאטראן הכולל פון אנטווערפן פון בעלז, ער האט א חשוב'ן איידעם א נואף פירסט קלעס. ער הייסט משה נחום זיגעלמאן, ער האט שוין מטמא געוועהן קינדער און בחורים, און אין בעלז ראש השנה ווען דער רב האט געשטעלט שלוחים מען זאל וואטשן דאס גרויסע בית מדרש האט מען איהם געכאפט ארויסקומען פון א בית כסא גאנץ אונטן דארטן ווי ס'איז דא די כוללים, ער האט דארטן מאנס געוועהן א בחור, און ער דרייט זיך אין בעלז, און איך הער אויך ער האט א דזשאב אין אנטווערפן ביי א איד, און דער איד דארף וויסן אז ס'קומען צו אים אריין קליענטן קויפן, ער קען מטמא זיין די פרויען אויכעט, און מ'דארף וואטשען וואס מ'טוט און וויאזוי מ'האלט אים דארט. יעצט כ'האב געוואלט רעדן א מינוט צום בעלזער רב, כ'האב געוואלט פרעגן אפשר וואלט איך געקענט אראפקומען אויף מיין שפעזן זיצן מיט אייך פופצן מינוט און כ'על אייך איבערגעבן די טעלעפאונס וואס איז אריינגעקומען ווען כ'האב געזאגט אז ס'איז דא א חזיר און יעדער האט געמיינט אז ער איז דער חזיר. אז מען רעדט דא פון משה נחום זיגעלמאן, און דערווייל אבער איז די גאנצע זאך נישט ריכטיג, ער איז א חזיר, אבער דאס וואס איך האב געזאגט אז ס'איז דא נעבעך א בעלזער בחור וואס ער שרייט מען האט אים מטמא געווען, איז גארנישט דער משה נחום זיגעלמאן, ס'איז אריינגעקומען צענדליגע טעלעפאן קאלס. אז איך מיין מסתם דעם משה נחום זיגעלמאן, דערווייל ס'איז נישט אמת. ס'איז דא אן אנדערע חטאת הקהל וואס ער לויפט נאך נאך בחורים. יעצט נאכאמאל איך נעם זעקס דיסקלעימערס און איך ווייס נישט צו ס'איז אמת צו נישט באט איט העז טו בי ספאוקען אבאוט ווייל טאמער ס'איז אמת איז עס ביטער דער בחור דערציילט ער האט געלערנט אין ישיבה פלייסיג יענער האט אים מטמא געווען האט זיך אים אריינגערוקט אין בעט ביינאכט און ער איז געגאנגען און ער האט פארציילט פארן משגיח און דער משגיח האט אים געזאגט ער וועט נעמען קער, נאכדעם איז ער ווידער געקומען צו אים א נאכט שפעטער, זאגט ער פארן משגיח פארוואס טוסטו גארנישט, זאגט ער איך קען אים נישט ארויסווארפן איך האב שוין צענליגע בחורים וואס האבן מיר פארציילט אויף אים, און אז איך וועל אים ארויסווארפן וועט עס זיין זייער נישט גוט, איז ווידער מען בעקט דעם פעדאפיל, בקיצור איז יעצט נעם איך א דיסקלעימער, איצט ווייס איך, איך ווייס נישט צו ס'איז אמת צו נישט, באט איטס פאר בעלז טו פיינד אוט, זאגן אז דער בחור הייסט. איך וויל נישט זאגן דעם בחור'ס נאמען ווייל איך ווייס דאך נישט צו עס איז אמת, איך וויל ענק נאר דערציילן א מעשה. ס'האט אויף מיר געגאסן איינער בליטש אין די אויגן, ער הייסט שניצלער. למעשה, איך האב א ADA, די דיסטריקט אטוירני טוט מיך רעפרעזענטן ווייל מ'האט מיך אטאקירט אינמיטן די גאס. יעצט, דער מענטש ווער ס'טוט מיך רעפרעזענטן, דער ADA, הייסט ארי פארקאש. אזוי הייסט ער. ס'איז א פאני זאך, ס'איז דא נאך איינער וואס ס'דרייווט דעם גרעסטן בום! וואס איז דא אין וויליאמסבורג א באם הייסט אזא לאנגע פאול די לאמבער יארד האט עס דאס איז א לאנגע פאול ס'הייבט אויף אלע זאכן ביזן זעקסטן זיבעטן פלאר מען דארף נישט שלעפן דער וואס ער פירט די באם הייסט ארי פארקאש.
איך וויל ענק זאגן נאך א זאך דער לויער פון נחמיה וועבערמאן הייסט אויך ארי פארקאש. הא הא וואט א קאואינצידענט דריי ארי פארקאש עניוועי רבותי זאלט זייער וואטשן מען שיקט קינדער און מען שיקט א בחור אין ירושלים צו אין אין חיפה זיי שרייבן מיר אלע בחורים יעצט טעקסט מען קאלט מיך ס'איז שרעקליך כ'האב אים געזאגט מען גייט קומען דערצו אז מ'עט ארבעטן אז בחורים צווישן זיך טארן אויך נישט טוהן מניוולת. ס'איז שרעקליך וואס ס'גייט פאר, מ'שיקט א בחור לערנען, די טאטע מיינט ער לערנט, ער צאלט די שכר לימוד, און דערווייל נעבעך נעבעך מ'הארגעט אים אפ אויף אייביג. כ'וויל ענק בעטן זייער שטארק, רבותי נעמטס עס אין די הענט אריין יעצט. איך וויל זייער שטארק געוואלט טרעפן דעם בעלזער רב און אים לאזן הערן די אלע טעלעפאונס וואס זיי קומען אריין, צובראכענע נשמות, דאס איז כבוד בית בעלז? רבותי! אזוי ווי מען האט אראפגעשטעלט דעם פיס דעמאלטס ווען ס'איז געווען די ביטערע פרשה מיט די אשת איש וואס איז געפארן אויף אלבעני מיט דעם בראנער איז געגאנגען די כולל אינגעלייט, פֿינף און דרײַסיק כולל אינגעלייט זענען אריין צום רעבן זיי האבן געזאגט רעבע אדער בראנער אדער אונז, האט זיך די רעבע געבויגן און ער האט אים געמוזט באצאלן אפאר מיליאן דאלער, רבותי ס'איז די זעלבע יעצט אויכעט מען מוז אריינגיין צום רעבן און מען מוז אים מאכן. ער זאל לעבן אין ריאליטי. און פאר ענק אידן אין אנטווערפן האב איך א מעסעדזש, וואטשטס פאר דעם חזר, דער חזר, משה נחום זיגערמאן, וואס איז דער איידעם פון יעקב חזקי' בערגער, וואס ער איז די פאטראן פון די כוללים פון אנטווערפן, זאלט וויסן דער מענטש טאר נישט האבן א דריסת הרגל אין קיין שום בית מדרש, מאכטס אים אין חרם אזוי ווי מען האט מיך געמאכט, אבער פאר א דיפרענט ריזען, ער טאר נישט האבן קיין דריסת הרגל אין א מקווה און אין א בית מדרש. און אפילו פארט יום טוב צום רב אויף ראש השנה טאר ער נישט דארטן קענען אריינגיין, און אויב די רב וועט נישט אויסטרעטן אין זיין שיינעם וויינגארטן וואס ער האט אנגעפלאנצט וואס דאס בליהט איבער די גאנצע וועלט, ס'איז באמת כבוד בית בעלז, וואו האט בעלז געהאט נאך אזא כבוד מיט אזויפיל קהילות אין די גאנצע וועלט ווי ס'היינט דא, אבער אויב ס'האט זיך אריינגעכאפט. הושענא כערם מיט תולעת, אז ס'איז געווארן פארווערמדיגט, ס'דרייען זיך דארטן חזירים, אזא יענקל פוירער, און נאכדעם איז דא דער דער משה נחום זיגעלמאן, און נאכדעם איז דא דער רייז ראז ריז, און נאכדעם איז דא דער גרויסער גרויסער מעגא חזר, מנחם מענדל דייטש, ס'איז אנבעליוועבל. לעיזער וואלף האגער זיצט אין בית מדרש אין קל קלת, פרעגט מען אים נו וואס זאגט סרול האגער אז דער חזר איז געקומען דאווענען מנחה מעריב אין וויזשניץ, זאגט ער איך ווייס נישט וואס ער זאגט אבער ער זאגט נישט וואס נחום ראזענבערג זאגט, אוודאי זאגט ער נישט וואס איך זאג, ווייל ווען ער פאלגט מיך וואקט ער אויך אוועק פון וויזשניץ, וויזשניצער חסידות וואס דאס איז יש א יסוד שבת הנובע, כ'האב עס געהערט פון אמרי חיים הונדערטער מאל. אויב סרול קען זיין א דיין צו א רב, צו ער וועט נאך זיין רבי אין וויזשניץ, העי. היהי, קענסט זיך טשוזן פאר וויזשניץ? סאו אוודאי פסקנט ער נישט ווי איך? און בכלל דו לאולייף ביסט דאך אזא דר'ערד ליגער, ער זאגט הויך אין בית מדרש, ער איז געגאנגען טעסטיפייען קעגן ר' שלמה אהרן קעלנער, ער איז געגאנגען טעסטיפייען אז מען האט נאר געמיינט דא געלט, ער איז אויף די גרענד דזשורי מינוט, האט מען אים געפרעגט וואס האסטו געטוהן אזא זאך, זאגט ער הן וואס כ'וועל גיין זאגן דעם אמת אויף ברוך מרדכי דעמאלטס גייט ער דאך זיצן, סאו וועיט א מינוט, פארוואס איז ר' שלמה אהרן קעלנער'ס בלוט נישט אזוי רויט ווי די מעגא חזיר וואס האט אפגעהארגעט טויזענטער קינדער די אלע יארן, ברוך מרדכי, פארוואס שלמה אהרן'ס בלוט איז נישט אזוי רויט, אים מעג מען רודף'ן, אים מעג מען וועלן אריינלייגן אין דזשעיל, ס'קאסט אים שווערע הונדערטער טויזענטער דאללער די לויערס, פארוואס ווייל ברוך מרדכי זאל זיין אין די גאס? לעזער וואלף, איך הייב שוין אן חושד צו זיין אז דו ביסט אויך א וויקטעם פון ברוך מרדכי, כ'האב מורא דו האסט זיך אויכעט אינדזשויעט מיט אים. איך בין שוין גארנישט זיכער מיט דיר, דו לאו-לייף וואס דו ביסט. נאר וואס, דו הייסט האגער, דו ביסט א מישלינג האגער טווערסקי, פאר יור נעים יור דואינג פערפעקט. און אויב זאגט דער עולם יא ער איז אזא וואוילער מענטש ער טוט אזוינפיל גוטס, קענסט טון וויפיל גוטס דו ווילסט, אז דו האסט געטון אזא זאך אז דו האסט געוואלט איינווייקן א מענטש פאר גארנישט צו ראטעווען ברוך מרדכי'ן ווייל די משפחה האט דיר באצאלט אדער וואס, זאלסטו וויסן ביסטו גארנישט ווערד. דער רבי האט אמאל געהאט א איד אן א בארד א דרייווער. ס'איז געווען א שטיקל קרוב אפילו אין די בראשית יארן, ער האט געדרייווט א יעלאו קעב בקיצור און די רבי האט אים גענוצט. מ'האט געזאגט דעם רעבן ס'פאסט נישט א איד אן א בארד, האט די רבי אמאל געזאגט מיין מנהיג איז אזא וואוילער מנהיג ער פארפירט מיך קיינמאל נישט, ווי איך הייס אים ער זאל פארן פארט ער. פארשטייסט? דו ביסט אזא לאו-לייף דו לעיזער וואלף, דו מעגסט דיך שעמען. ער טוט אביסל גוטס, ער זאל נאכדעם קענען איינווייקן אידן פאר גארנישט. איז אנבעליוועבל! ס'איז נישט צום גלייבן! איך האב געוואלט זאגן נאך א זאך, דער וודי אלן דאס איז דער ברילן ווי ר' מאטעלע גייט מיט, דאס זאגט מען אין אלע תלמוד תורה'ס אז מ'זאל נישט גיין מיט. יעצט מען דארף זעהן, קוקטס אן א פיקטשער פון ר' מאטעלע'ן און קוקטס אן א פיקטשער פון ר' משה'לע'ן, ר' משה'לע איז געגאנגען מיט די פענסי בריל, ווער זעהט אויס מער קלעסי ר' מאטעלע צו ר' משה'לע? סאו צו גיין מיט די פרומע בריל, מיט די אלטע בריל, דעס איז וויטאוט די אהן גלעסעס, יו לוק מאטש מאר הענדסעם. ר' מאטעלע נאך גענוג יונג ער קען נאך ווערן א מאווי סטאר אין האליוואד. ברוך מאטכעס דזשאדזש וואס האט אים איינגעשפארט אויף די צוויי און דרײַסיק יאר איז געווארן יעצט א דזשאדזש אין האליוואד, א דזשאדזש אז מען טוט אויפכאפן פילמס פון עכטע קעיסעס צו געמאכטע קעיסעס ס'איז דא אויפן טעלעוויזשן כסדר. איך האלט אז דאס דארף מען ווייזן אין אלע תלמוד תורה'ס און אין אלע ישיבות. זיי זעהן ס'איז נישט קיין דזשאוק. און דארט קומט מען נישט און זאגן ווי נאו ספיק אינגליש. עניוועי. מען רעדט פון וואודי אלן גלעזעס. יעצט איז מען געוואויר געווארן וואודי אלן איז א טעאטער שפילער, ער איז זייער אלט שוין, מען איז געוואויר געווארן ער האט געהאט אן אדאפטעד טאכטער און ער האט אזוי גערעדט, טוט זיך יעצט אין די צייטונג, זי זאגט אז יא, ער זאגט אז נישט, ער זאגט דער ניו יארק טיימס מוז אפאלעדזשייזן צו אים, ס'איז געווארן לעבעדיג. סאו דאס איז אונזער חסידות, אונזער חסידות איז מען זאל נעמען אן אלטן פעשן בריל נישט כאפנדיג אפילו אז דאס איז וואודי אלן'ס בריל. דאס האט אים געמאכט ער זאל זיין אן אוהב זיך אזאלעכע לייט פון דאס טאר מען נישט דאס וועגן ווייל דאס איז אזוי ווייל יענץ אזוי ר' משה אלזא פלעגט זאגן געב מיר נאר דעם קערישן זאפט ער ווערט ערליכערער אז ער קען נישט זאגן די טשערי סאדא ער קען נישט זאגן בלעק טשערי סאדא ערליכע לייט פון די שטאט. יעצט וויל איך נאכאמאל בעטן דעם בעלזער רב, דו ווילסט נישט אויסזען ווי סקווער זעט אויס? סקווער זעט אויס א טאטעל דיזעסטער, זיי אלע דארט אינעווענדיג אין שטעטל שעלטן דעם מענטש, ער פארט יעצט אויף טשיקאגא, די אלע צייטונגען זענען ביזי מיט וואסערע קאר ער וועט פארן און די אלע אנדערע זאכן, סא אז דו ווילסט נישט אזוי ענדיגן, זאלסטו אהער נעמען דיינע קאמיטי מענטשן און מאך אן ערנסטע קאמיטי, און איך בעט דיך א טובה, נעם נישט דיין זון אהרן מאטכע ווייל ער איז א וויקטעם פון מאלעסטעישן. און ער כאפט נאך נישט וואס דא טוט זיך. יעצט איינער קאלט מיך אפ אז ביי שלומי'ס בעיקערי טוט זיך, ס'איז געקומען פאליס, פינף זעקס פאליס קארס, מ'זוכט עפעס דארט, ס'איז נישט קיין חילוק. קען זיין ער האט נישט געגעבן חלה, וויל מען אים איינזעצן, איך ווייס נישט. זאגט ער מיר ס'קומט אן יעצט א כינעזער גוי און ער ברענגט צו צו עסן און מ'טראגט אלע עסן אריין אינעווענדיג. די כינעזער מיט זייער טשייניז פוד. יעצט אויב ס'איז נישט דא קיין משגיח תמידי אין א סטאר איז אלעס דארט טרייפה, און איך שריי דאס איך האב שוין געשריגן די גאנצע צייט אין סאטמארע בוטשער סטאר ברענגען די כינעזער ארום די עסן, און אין אלע אנדערע סטארס אין די פיש סטארס איבעראל, רבותי אונז עסט מיר געהעריג טרייפות נאר וואס קיינער וויל נישט הערן ווייל ס'איז דען גרינגער נישט צו הערן, דאס האט מיך יעצט איינער אפגעקאלט וואס ער איז דארט. יעצט כ'האב געוואלט זאגן נאך זייער א וויכטיגע זאך. אז איך זאג דיך אייביג איך טריי דער עולם זאל זוכן גוטע פרנסות, ס'איז דא יעצט פון טוראו קאלעדזש איז געווען א נייע סעשאן פאר ספרינג טווענטי פארטין קאורסעס מ'זאל ווערן א סאשעל ווארקער, סאשעל ווארק איז א גרינגע פרנסה א פרוי קען דאס טון אפילו אינדערהיים ס'איז ס'איז זייער גרינג. יעצט די יו עס דעפארטמענט אוו לעיבאר אקיופעישאנעל לוקאוט הענדבוק דזשאב פראספעקטס פאר סאשעל ווארקערס אר גראואינג בעטער דען אדער אקיופעישאנס טרו טווענטי עיטין. די נעקסטע פיר יאר גייט דאס זיין די גרעסטע דזשאב וואס וועט וואקסן דא אויב דו ווילסט באמת האבן א פרנסה. כ'האב ענק שוין געזאגט אמעריקע געבויעט אויף א טו סעלערי האום קען נישט איינער פארדינען געלט און איינער זיצן אינדרהיים אגאנצן טאג. יעצט, זיי האבן געהאט די ערשטע גער פאריגע וואך דאנערשטאג פעברואר דעם זעקסטן, האבן זיי מיר געזאגט אז ס'איז געווען מורא'דיג סוקסעספול, ס'קומען אסאך היימישע פרויען, אסאך היימישע אינגעלייט, וויל איך ענק זאגן רבותי, ס'קומט נאך איינס צוויי וואכן ארום, ס'איז שוין נישט דא קיין גאנצע צוויי וואכן, טורסדעי פעברואר די טווענטיעט, ס'איז אין פארטי טוירט וועסט טווענטי טוירט סטריט אויפן אכטן פלאר, גייטס דארט אהין און נעמטס אן אפליקעישן. סעשאנס גייען זיך אנהייבן זעקסע ביינאכט. יעצט טאמער ווילט איר וויסן מער אינפארמעישן גייטס ארויף אויף דאבעליו דאבעליו דאבעליו דאט טורא טי או יו אר או דאט עדיוקעישאן איז אי די יו סלעש עם עס דאבעליו טייטש סאשעל ווארק יעצט.

ווייל מ'האט אינטערנעט אין שטוב. כ'האב געוואלט וויסן, ער האט אויך געהאט א טאכטער וואס האט זיך גע'גט, ער האט אויך אינטערנעט אין שטוב? צו אפשר האט דער אינגערמאן זיין איידעם געהאט אינטערנעט וואס וועגן דעם האט מען זיך גע'גט? דאס איז דער זעלבער בהמה ווי ער שרייבט אז אזוי ווי רוב וועלט האלט דאך שיטת רבינו תם, ווער ס'האלט נישט שיטת רבינו תם איז א מחלל שבת. האב איך אים שוין געזאגט אסאך מאל. רוב וועלט האלט נישט קיין שבת אינגאנצן. ס'איז דא א מינאריטי פון ערליכע אידן וואס זיי האלטן שבת. און פון די איז רוב רובא דרובא האלט. נישט קיין שיטת רבינו תם. דא אפאר געציילטע גרופעס וואס זיי האלטן שיטת רבינו תם, קלויזענבורג, סאטמאר, אין ארץ ישראל האלט סאטמאר אויך שיטת רבינו תם און קלויזענבורג אויכעט, רבי אהרעלע בעלזער האט געהאלטן שיטת רבינו תם אין ארץ ישראל האט ער געהאלטן פֿינף און דרײַסיק צו פֿערציק מינוט איך ווייס נישט פונקטליך וויפיל. און ער געהאלטן אז דאס איז דארט שיטת רבינו תם, ער האלט נישט קיין צוויי און זיבעציק שיטת רבינו תם, יעצט איך בין חלילה נישט קיין מתנגד פון שיטת רבינו תם, ווייל איך בלי נדר און ווען איך בין אין אייביג אין ארץ ישראל האלט איך אויך שיטת רבינו תם, איך האב נישט קיין פראבלעם צו ווארטן נאך אפאר מינוט, אבער ער קומט אן אלס רוב וועלט, זעהט אויס ביי אים הייבט זיך אן רוב וועלט פון פלאשינג ביז סאוט אַכט, און היינט גייט עס שוין פון בראדוועי ביז מורטל. שרייבט ער אז וועגן דעם גט זיך יעדער איינער, אוודאי איך האלט אויכעט אז מען טאר נישט האבן אינטערנעט ס'איז די ארגסטע זאך וואס איז דא, אבער על כל פנים מען געט א לייג אראפ אזא הנחה אז דאס מאכט אלע גיטן, די רוב גיטן פון די פון די שטאט. קומט פון דעם. יעצט וויל איך פרעגן א שאלה, די גמרא זאגט דאך נישט אזוי, כל מריבה שיש לה בתוך ביתו של אדם אינה אלא בשביל עסקי ממון, ווען דו זעסט א מאן און א פרוי קריגט זיך, און זי זאגט ער טוט דאס און ער זאגט זי טוט יענץ, אה, פרעג קודם איין זאך. ס'איז דא פרנסה אין שטוב? ער, ניין, ער לייגט נישט אראפ א פעיראל יעדע וואך. דאס איז די מחלוקת און די מלחמה. און אמעריקע איז געבויעט, גאנץ אמעריקע, אפילו וואו ס'איז דא ביליגערע פלעצער, ס'איז געבויעט אויף א טו פעיראל פעמילי. מען מוז באקומען צוויי, עס זעט זיך ביי אונז אויכעט, יעדער באקומט א טו פעיראל, די ווייב געט נאר איין, זי גייט אויף וועלפעיר, און זי גיט איין אז דער מאן מאכט נישט גענוג וכדומה, ס'מוז זיין א טו פעיראל, לערנטס ענק אויס, דער איז נאו סאטש א טינג איינער זאל קענען פירן ביידע צדדים, סאו פליז גייטס און זוכטס א דזשאב, א גרינגע דזשאב, קען ארבעטן אפאר שעה א טאג, יור און אווערס, קענסט ארבעטן ביי דיר אין שטוב, קוק אהער, אונז האמיר געהאט א גיינעקאלעדזשיסט, סייקאלעדזשיסט, נוראלעדזשיסט, נחמיה וועבערמאן האט געהאט ביי זיך אין שטוב, בכלל נישט געמוזט ארויסגיין. שטייסט? שוין, סאו רבותי, מיט דעם ענדיג איך דעם עמערדזשענסי שיעור די וואך, יעצט קומט א געהעריגער שיעור. א גוטן ערב שבת קודש, פרשת כי תשא. קודם פון די סדר פון די וואך, כ'וויל רעדן אביסל צום סוף, אונז זעהן מיר אז כאטשיג א מענטש ס'איז אדורכגעגאנגען די גרעסטע עבירות וואס ס'איז דא, קען ער זיך נאך אלץ צוריק קערן גרינג צום רבונו של עולם. די גמרא זאגט דער גאנצער עגל איז געקומען להורות תשובה, אידן האבן זיך אומגעקוקט פון א מצב ווי מען האט געהערט פונעם אייבערשטן אנכי ה' אלקיך און לא יהיה לך, די צוויי מען האט דאך געהערט פונעם אייבערשטן אליינס, זאל מען קענען פאלן צו אזא מין עבודה זרה פון אן עגל, ס'פארשטייט זיך נישט מיט מענטשליכן שכל, מען קען פאלן פינף מדריגות צען מדריגות אבער נישט פון די צוויי מ. הפוך להפוך, פון דעם וואס מען האט געהערט אנכי השם אלקיך און לא יהיה לך זאל מען פאלן צו מאכן אן עגל און שרייען אלה אלהיך ישראל, איז במילא זאגט אונז די גמרא דאס איז געווען נאר להורות תשובה, וואס הייסט להורות תשובה? ס'איז זייער פשוט, להורות תשובה מיינט אז יעדער מענטש ווייסט ביי זיך איך האב אזוי געזינדיגט מיט די געזינדיגט מיט יענע זינד מיט אשת איש מיט משכב זכר מיט אלעם, אלעס אינאיינעם איז אזוי גרויס ווי עבודה זרה, מיט אנדערע ווערטער, גילוי עריות און שפיכות דמים און עבודה זרה דארף מען זיך אויף די אלע דריי מוסר נפש זיין. סאו לאמיר זאגן דו האסט געזינדיגט, דו האסט געמאכט משכב זכר, האסט דערהארגעט איינעם, האסט גענומען מיט א מיט אן אשת איש האסטו געוואוינט, איז זי נאסרה אויף בעלה, דו זאלסט אבער געדענקען איין זאך, דאס איז פונקט אזוי הארב פונקט ווי די אלה אלהיך ישראל עבודה זרה, אויב דער אייבערשטער האט עס דעמאלטס מוחל געווען גייט ער עס דיר אויך מוחל זיין. סאו נעם דיר א מוסר השכל פון די פרשה און דריי דיך צוריק צום אייבערשטן עט עני. פלעיס וואו דו ביסט, ובקשתם משם את השם אלקיך ומצאת, זאגט דער תניא דווקא משם, דארט ווי דער אייבישטער האט דיך אראפגעשטעלט פון אזוי נידריג מוזטו אים צוריק ברענגען די אלע ניצוצות. מ'קען נאך רעדן אביסל סוף פון דעם שיעור וועגן די אביסל וועגן התחזקות. קודם וויל איך רעדן וואס איז פארגעגאנגען די וואך אין קאורט מיט הרב שלמה אהרן קעלנער. למעשה איז אזוי, למעשה יעצט האט עס איבערגענומען דער קעווין א. קעווין אדאנעל, ער איז געווען זייער באטראפן ווייל וואס מען האט אים געפרעגט, ער האט נישט, ער ווייסט נישט, ווייל ער שרייט אז ער האט עס הערשט איבערגענומען דרײַ וואכן צוריק. דער אמת איז איך האלט אז נחמיה דארף פיילן א קלעים אין די גאווערמענט, ווייל ביי נחמיה'ן האט ער מורא'דיג פעסט געארבעט, ווען ער וואלט אזוי געארבעט ווי ער האט געארבעט דא ביי דעם קעיס, וואלט שוין לאנג לאנג איז נחמיה געוואקט. עניוועי, למעשה איז אזוי, למעשה. איז מען האט ארויסגעברענגט די אלע פאלשע זאכן וואס ברוך מרדכי לעבאוויטש האט דא אריינגעגעבן. קודם האט מען ארויסגעברענגט אז מען האט באצאלט פארן וויקטעם, ס'איז דא א לויער וואס ער הייסט רוט, דאכט זיך מיר האב איך געהערט דעם נאמען, און דער האט געמאכט א דיעל מיט סרולי רובינשטיין. יעצט האבן זיי געפרעגט די לויערס פון רבי שלמה אהרן קעלנער פארוואס דאס הייסט נישט טעמפערינג מיט וויטנעסעס, מיט וויקטעמס? וואס איז ווייל מען האט אים באצאלט אפאר טאלער? און נאכדעם איז דא דארט עפעס א קלאוז אז ער מוז דורכגיין א סייקיעטריק איוועליועישן, מיט אנדערע ווערטער ברוך מרדכי גייט אים נאכנישט געבן דאס געלט, זעהט אויס אז ער גייט אים זאגן אזוי, טאמער גייסטו דורך א סייקיעטריק איוועליועישן און מען טרעפט דיך אז דו ביסט געווען סייקיעטריקלי נישט נארמאל דעמאלס דעמאלס וועסטו באקומען דאס געלט, מיט אנדערע ווערטער טאמער העט דער דזשאדזש זאגן איך לאז נישט מאכן קיין שום דיעל, הע דעמאלטס האט ער דאך אויסגעגעבן זיין געלט אומזינסט, סאו דאס איז נאך, ס'איז עפעס אזוי, די גאנצע זאך איז נישט געשטויגען נישט געפלויגן, ס'איז צרות אהער און אהין. נאכדעם האבן זיי דערציילט וועגן טורנהיים, און דער דזשאדזש האט זיך אנגערופן, ס'איז די זעלבע מיסיס דימאנגא, די וואס האט איינגעזעצט ברוך מרדכי'ן, זי האט אזעלכע קולות געמאכט, זי האט געזאגט, איך ווייס וואס גייט פאר אין די קאמיוניטי, יעדער מישט זיך אריין און יעדער רעדט און יעדער טוט, בקיצור זי האט נאכגעזאגט מיין האטליין אויף ענגליש, כ'ווייס נישט וויאזוי זי קען אידיש זי זאל עס האבן אויסגעהערט, אדער זעהט אויס ס'איז אזוי אבוויעס אז יעדער זעהט וואס דא גייט פאר. דא זענען פארמישט פופציג מענטשן, צוואנציג רבנים, לויערס, געמאכט סעטלמענטס אין אלע זייטן, דעיר'ס סאמטינג גאוינג אן ענד דעי דאנט לייק איט. און שטעל דיר פאר ס'איז ארויסגעגאנגען א טוויט, ס'איז דא איינער וואס ער שרייבט אין ניו יארק טיימס, ער הייסט פאועל. ער ער האט באשריבן מיין בליטש גיסער, ער באשרייבט דא די קאמיוניטי אייביג, ער האט באשריבן טשארלס היינס צוואנציג מאל פאר ער איז געווארן אויס די עי, ער האט אים אראפגעברענגט, שרייבט ער אזוי נאך דעם הירינג היינט וואס מ'האט אפגעשטופט דעם קעיס, שרייבט ער אזוי מאנט עפטער מאנט, א חודש נאך א חודש, יער עפטער יער, א יאר נאך א יאר, פאלס קלעימס פיילד עטאפ פאלס קלעימס, מ'האט אנגעלייגט נאך פאלשע קלעימס אויף ר' שלמה אהרן, קעלנער און נאך פאלשע קלעימס האט זיך אנגעפיילט נאך און נאך און נאך שרייבט ער אויס סעם קעלנער סטיל נאט קליערד ביי די עי. סעם קעלנער נאך אלץ נישט געקליערט ביים די עי. ענד סאטמאר פאוערס טוארדס דזשאסטעס. סאטמארע פאוער צו צערייסט די דזשאסטעס. יא, עטס מאכטס ענק אן א גוט נאמען. נישט געזארגט, ס'איז אקעי. ווייל דאס ווערט א דיסטראסט פאר גאנץ כלל ישראל. פארוואס? ווייל איין חזיר ברוך מרדכי זאל קענען וואקן? יעצט איך הער זאגן א, איך ווייס נישט זיכער, איך הער זאגן אז מען האלט ביי א דיעל פון פֿיר ביז צוועלף, ס'הייסט צוועלף יאר און נאך פֿיר יאר אויב די פעראל העט אים ארויסלאזן איז גוט, סהאט געהייסן פֿינף פֿופֿצן סהאלט שוין ביי פֿיר צוועלף און ברוך מרדכי האט עס אפגעזאגט, דאס איז זייער גוט. ווייל ער מיינט דאך אז דער לויער דער דערשאוויץ העט קענען טאנצן, יא ער העט טאנצן. כ'וועל דיר זאגן, די דימאנגא, זי גייט יעצט אוועק, און דאס איז אויך גוט, ווייל נישט וועלן זיי נאך טענה'ן ס'איז א קאנפליקט אוו אינטערעסט, זי גייט יעצט אוועק אויף קאליפארניע, זי האט באקומען א דזשאב צו שפילן, מ'ווייזט מאוויס, זייער א וויכטיגע זאך, איך האלט מ'דארף עס אין די ישיבות אויך ווייזן, מ'ווייזט מאוויס, וויאזוי מענטשן גנב'נען וויאזוי מ'ברענגט זיי אריין אין קאורט, כ'האב אמאל געזאגט מ'דארף קומען אין קאורט ווייזן די בחורים אבער מ'דארף נישט, מ'קען עס זען אויף מאוויס. האליוואד געט דאס ארויס ווי א דזשאדזש זיצט, א דזשאדזש סקענדעלא, און זי האט מען באצאלט יעצט אז זי זאל איבערלאזן דא די דזשאדזש און זי זאל קומען דארטן שפילן אויף מאוויס אזוי כאילו ס'איז א עכטע קעיס. סאו עניוועי, סאו זי גייט שוין נישט דא זיין נאך אפאר וואכן, צוויי וואכן ארום מסתמא איז זי שוין נישט דא. יעצט ווען מ'וואלט געלאזן שלמה'ן קעלנער'ן היינט פריי וואלט ברוך מרדכי געקענט זיך פאקן פעק און שוין צוריקגיין אין תפיסה. אט ס'איז געווען סתם אלעגעישנס אבער די גאנצע וואס מ'האט ארויסגעלאזט ברוך מרדכי'ן איז געווען ווייל מ'האט געטענה'ט אז מ'האט געקויפט די וויטנעסעס, די וויקטימס. פיין. יעצט אז מ'האט אים נישט ארויסגעלאזט און ברוך מרדכי'ס קעיס קומט נעקסטע וואך. איז גייט מען זעהן וואס ס'גייט זיין נעקסטע וואך. מ'גיימיר זעהן. זייער חשבון איז אז סרולי רובינשטיין וועט נישט קומען טעסטיפייען ווייל ער האט דאך באקומען א גרויסן טשעק. ער זאל נאר אוודאי נישט האבן דעם זעלבן דורכפאל אזוי ווי דער טאטע פונעם וויקטים. פון דאסקאלאוויטש. ער וויינט אז מ'האט אים גארנישט געגעבן, מ'האט אים צוגעזאגט, נאר איך גלייב אים נישט. ס'קען זיין מ'האט אים יא געגעבן, ס'קען זיין מ'האט אים נישט געגעבן, איך גלייב שוין היינט גארנישט. אבער למעשה, ער זאל אוודאי נישט האבן דעם זעלבן דורכפאל, ער זאל נאך בלייבן אן דעם געלט אויכעט. סאו דאס גייט יעצט זיין, מ'שפילט יעצט איינער קעגן צווייטן, זעהן מי בראש. ווייל ווען ער גייט ווען היינט פריי, שלמה אהרן וואלט געווען געענדיגט. נאר וואס? פאר אזויפיל אינפלוענס האט נאך די קאמיוניטי און אלן דערשאוויץ, דער קרוק, דער פארברעכער, נאך אזויפיל האבן זיי נאך אויף, זעהט אויס, אויף די עי די עיס אז מען זאל, ווי מען זאגט, עס נאך שטופן אפאר טעג. לאידך גיסא, און נאך א זאך, ער האט געטענה'ט ער האט ערשט יעצט באקומען דעם קעיס און ער קען נישט די אלע זאכן, עס איז נאך דא געוויסע זאכן וואס זיי דארפן טשענדזשען, פאפירן צווישן זיך, די לויער מיטן עי די עי. סאו, מ'מוז נאך זעהן וויאזוי ס'וועט זיין, יעצט איז זייער אנגעצויגן די מצב פון אלע צדדים, ווייל דא איז אדער ברוך מרדכי צוריקגיין פאר טרייעל און מ'וועט אים אריינזעצן געהעריג ווייל ער וועט זיין אן עקשן, ער וועט וועלן צוריקגיין פאר טרייעל מ'וועט אים אריינזעצן געהעריג נאכאמאל אויף דרײַסיק יאר, אדער קען ער נעמען יעצט א דיעל פון פֿינף ביז פֿופֿצן אדער פֿיר ביז צוועלף אזוי. האט מען מיר געזאגט. דאס איז ביהיינד די סינס. עניוועי. סאו, דערווייל איז דאס א נערווען שפיל. נעקסטע וואך קומט ברוך מרדכי'ס קעיס, און רבי שלמה אהרן'ס קעיס האט מען אפגעשטופט אויף צוויי וואכן ארום פעברוארי דעם זיבן און צוואנציגסטן. יעצט לאמיר גיין ווייטער. ס'דא דער קעיס פון דעם שווארץ דעם בדחן, ס'גייט זיין. ס'איז דא פורים שושן פורים א טאג נאך שושן פורים גייט זיין זיין קעיס. דערווייל איז דא די שטיבל, קארלבאך שטיבל, איך מיין ס'איז סיקסטי סיקס פען סטריט מ'גייט אראפ אונטן, און ער איז דארט געווען דער בעל קורא, דער בעל תפילה, ראש השנה יום כיפור, און למעשה האט ער געטוהן וואס ער האט אפגעטוהן, און זיי האבן אים נאכנישט געגעבן דעם וועג ארויס פון דארט. און נאך די וואך שבת ער איז געקומען ער האט געזאגט ער דארף דאווענען פארן עמוד ווייל ער האט יארצייט ער האט געגעבן א גרויסן קידוש און זעהט אויס אז די הערינג זענען גובר אויף אלעם, דערווייל דאווענט ער נאך דארט אינעם שטיבל, וויל איך ווארענען די אלע וואס זיי דאווענען דארט אין שטיבל אז זיי זאלן וויסן אז ער איז א חזיר, עס איז ארויסגעקומען איבעראל פון אנדערע פלעצער אויכעט. און א טאמער האט עטס דארט קינדער און עטס דאווענטס מיט אים זאלט עטס וויסן האט עטס אן ערנסטן פראבלעם, אמת בשעת'ן ליינען טאטשט ער נישט קיין קינדער ווייל ער ליינט אבער ער קען טאטשן בחורים ביי די ספר תורה, די חזירים האבן נישט קיין שום דרך ארץ, סאו עס טוט מיר זייער וויי אז אין די שטיבל לאזט מען אים אריין, איך האלט אז מען טאר אים נישט דארט אריינלאזן, און איך בין ענק מודיע אז עטס האטס א פראבלעם. יעצט האב איך געוואלט זאגן נאך א זאך, עטס ווייסט איך איך לערן דאך נאך בדחנות, סאו פון הארצן טיפן טוען מיר רופן דעם חתן זאל לעבן, בקיצור אונז האמיר געהאט א שיינע חתונה אין וויליאמסבורג פון א גרויסן מאלעסטער, דער מאלעסטער הייסט שלמה ישראל מייזעלס, דער שלמה ישראל מייזעלס איז דער יונגסטער זון פונעם ווייצענער רב, דאס איז א משפחה גרוע ובזוי, דער גאנ. צו מייזעלס משפחה איז דא איינער וואס ער איז געווען א בחור מ'האט אים נעבעך מכשיל געווען מיט ער האט זיך פארליבט מיט אן אלטן גוי וואס ער איז זעכציג און ער האט מיט אים געוואוינט אין די ווילידזש נאכדעם האט ער חתונה געהאט ער האט זיך גע'גט איך ווייס נישט היינט ווי ער האלט. דאס איז די גאנצע עכברי רשיעי און דער שאפראנער רב אויך דער זעלבער שייגעץ דער זעלבער רשע גייט אונטערשרייבן אויף מענטשן ער האט א זון וואס ער איז נאכגעלאפן פרויען מ'געט אים יעצט העלפ האט ער אויפגעהערט נאכצולויפן ער איז נישט נאכגעלאפן וועגן דעם ער ער איז נאכגעלאפן ווייל מ'האט אים מאלעסטעט. אים האט מאלעסטערט שלמה מיכאל מאיר אין בית מדרש ווען ער איז געווען איינגעשטעלט ביים שאפראנער רב, און מען האט עס באהאלטן אנדער די קארפעט, יעצט עס עס אויף שאפראנער רב. עניוועי, ער איז געגאנגען דער מיי שלמה ישראל מייזעלס און האט מאלעסטעט אין זאליקא'ס תלמוד תורה קינדער. נאכדעם האט מען אים געכאפט, איך האב אנגעהויבן צו פארפירן האט מען אים ארויסגעווארפן, אבער מען האט דאך אים נישט ארויסגעווארפן ווייל ער איז דאך א מייזעלס, ער מוז דאך קריגן א גוטן דזשאב. מאלעסטער אהער, מאלעסטער אהין, נחום ראזנבערג אהער, נחום ראזנבערג אהין, די תורה אהער, די תורה אהין, דער אייבערשטער אהער, דער אייבערשטער אהין, ער איז א מייזל, הי עינט גאואינג נאו פלעיס, מ'האט אים געגעבן אסאך א בעסערן דזשאב, נישט נאר צו זיין א מלמד, מ'האט אים געגעבן אז ער זאל זיין שר התחבורה, טרענספארטעישן מענעדזשער, אזוי מוז ער האבן אלע פרויענ'ס טעלעפאון, ער מוז זיי קענען אריינקאלן אז יעצט קומט מען שפעט, יעצט קומט מען פרי, די באס איז אויפן וועג, א מורא'דיגע דזשאב פאר אים, מ'האט געשטעלט די קאץ אויף די מילך. דארף עס נישט נאכלויפן. און פרויען האבן אנגעהויבן צו טענה'ן אז ער איז פרעש פרענדלי און פרעש און ס'טויג נישט. בקיצור, האט מען געגאנגען און מ'האט אים מעביר געווען פון דארטן ומעביר אשמותינו בכל שנה ושנה, און מ'האט אים געגעבן א דריטן פאזישן. און אזוי דרייט ער זיך ביי זאלי'ן אין מוסד. פארשטייסטו? יעצט, ער איז געגאנגען און ער האט חתונה געמאכט זיין טאכטער. ר' שלמה ישראל מייזעלס אבער הכלה הבתולה ווייס איך נישט, ס'איז א בתולה ווייס איך נישט ווייל א חזיר וואס ער חזר'ט יעדן חזר'ט אייגענע קינדער אויכעט סאו לאמיר האפן ס'איז א בתולה און טאמער נישט איז דשאסט טו בעד אז זי האט זיך געלאזט פון איר טאטן דעם חזיר. יעצט איך האלט אז דער איידעם דארף אויכעט וואטשן ווייל ער קען טאטשן דעם איידעם אויכעט יו קען נעווער נאו די חזירים מיט זיי ביסטו קיינמאל נישט זיכער ווי די האלטסט מיט זיי בסדר. יעצט האב איך געוואלט רעדן אביסל. וועגן דעם גראבן די טויטע. דער עולם איז זייער ברוגז און אנגעווייטיגט, ס'איז דא צוויי פארטייען, ס'איז דא וואס זיי שרייבן אז דער אברהם סלונים איז ידיד השם, ממש ער איז גאר געווארן א ידיד פונעם אייבערשטן, שטעל דיר פאר, א מענטש וואס ער האט געוואוסט לכתחילה, ער קויפט א שטיקל לאנד און ס'איז דא דארטן טויטע באגראבן, זיי האבן אלעס געוואוסט. זיי האבן עס געקויפט על מנת הכי אז זיי ווילן מאכן א שווייג. זיי האבן געקויפט דעם סאטמארע שטעטל אין ירושלים, דארטן לעבן חנה און פנינה, דארטן לעבן די טשעבינער ישיבה, איז אויך געווען א בית הקברות, קיינער האט עס נישט געוואלט טאטשן, אומזינסט, סאטמאר האט עס געקויפט, זיי האבן נישט קיין מורא, די תורה זיי נישט מחייב, און אוודאי באוודאי נישט די רבונו של עולם איז זיי חלילה נישט מחייב. זיי האבן נאר מורא פאר מענטשן, און פאר דעם האבן זיי נישט קיין מורא, ווייל זיי קענען קומען מיט א יד רמה און מיט א יד חזקה. יעצט, די רבנים זענען געווען גערעכט, זיי האבן געהאט א ווייטן בליק, די. די אלע אינטערנעט, די אלע מאדערנע זאכן, די ברענגען אונטער די רבנים, ווייל אונז שרייבן מיר אויכעט פונקטליך וואס גייט פאר, אונז דארפן נישט דעם צייטונג, אונז דארפן נישט דעם בלאט, דעם איד, פון די פענע צו די פענע, אונז ברויך מיר גארנישט, אונז ווייס מיר קלאר, איך בין אראפגעפארן צוויי יאר צוריק און איך האב געזען ווי מען גראבט טויטע, איך האב עס אליין געזען. עס האט מיך אראפגערופן איינער אהרעלע יאקטער פון בני ברק און ער האט מיר געוויזן. ער איז אריין צו וואזנער געקלאפט אויפן טיש. ענדליך מיט מידעך האט ער דורכגעגראבן די טויטע ווייל מען האט דאך אריינגעלייגט דא אסאך געלט. האט מען געכאפט א רעפארם רב, א משכיל, א דר'ערדליגער. וואס ער הייסט שטערנבוך און ער האט עס גאר מתיר געווען. יעצט הייבט זיך אן א מעשה אז. אברהם סלאנים איז גאר דער ידיד השם. פארוואס איז ער דער ידיד השם? ווייל ער האט געוואוסט וואס ער טוט, ווייל ער האט געוואלט פארקויפן ביליגער פאר די אינגעלייט מיט אפאר טאלער, געוואוסט אז ער גייט זיי לייגן אויף א בית הקברות. ס'איז דאך אנבעליוועבל. יעצט לאמיר נעמען לאידך גיסא, ס'איז דא רבנים וואס זענען ארויסגעקומען אויף אים אין חרם, מ'האט אים אויך געלייגט אין חרם. קאלט מען מיך פון ירושלים, זייט דיין חרם איז געווארן דער ווארט חרם א דזשאוק. ס'איז געווארן א דזשאוק. דער י. ס'איז געווען ר' משה אריה פריינד איז געווען דער ירושלימ'ער רב. דעמאלטס אז דער סיגעטער האט זיך געקריגט מיט יאסל וואלדמאן, זיך געקריגט מיט זיין פאך סיווערי ווי א מענטש וואס איז געווען אין זיין געגנווארט, דער סיגעטער מיט יאסעלע וואלדמאן, איז געגאנגען דער ירושלימ'ער רב ר' משה אריה פריינד און ער האט געזאגט ער גייט אים לייגן אין חרם מיט שווארצע לעכט, האט דער סיגעטער געזאגט חס ושלום זאלסטו עס נישט טון, ווייל ער איז געווען א איד מיט שכל, ער האט געוויסט ער גייט די גאנצע שווארצע לעכט ווייס מאכן. ס'גייט דא גארנישט געשען, יא ס'האט נישט געגעבן א פייג אראפ, ס'איז נישט אין די צייטן פון די אלטע רבנים מיט א כח התורה, און מ'האט גערופן יענעם מ'האט אים געווארנט, ס'האט קיינער נישט גערופן קיינעם, איינער האט מיך גערופן? פינגער לאנג אונטערגעשריבן, פאר פאר ווינער רב האט געבעטן איך זאל אריבערקומען צו אים ווייל זיי מוטשען אים ער זאל אויך אונטערשרייבן און ער וויל נישט. אך א באנטש לצים ס'איז דאך דא הלכות חרם אין סימן של"ו פון יורה דעה וויאזוי מען לייגט דאס און ווען מען מעג עס טון און ווען מען טאר נישט, ס'איז הפקר אידן. סאו בקיצור האסט געלייגט יעצט אברהם סלאנים אין חרם שרייט ער ס'איז דער זעלבער חרם ווי נחום ראזענבערג? יא? משוגע מטורף ס'איז לצים. איצעלע פימפ, דער גרעסטער מניוול, ער האט זיין אייגענע פרוי פארקויפט פאר אפאר טאלער, זי איז געווען אן אשת איש דאורייתא. העי, ס'וועט פונקט אונז איינטיילן מיט משה טעראריסטן, ר' יצחק פרידמאן ווער עס איז אין חרם און ווער נישט. ס'איז ממש א שאנדע וואס דא גייט פאר יעצט. קומען חברה און זיי זאגן אז דוד שמידל איז גערעכט. זיי האלטן דוד שמידל טוט גוט. רבותי פאפטס ענק נישט, דוד שמידל גראבט טויטע און אברהם סלאנים גראבט טויטע, ביידע זענען נישט גערעכט און ביידע דארף מען אינזין האבן ביי וכל הרשעה מהרה יכרתו והזדים מהרה, תעקר ותשבר ותמגר דוד שמידל שוין פופציג יאר איז דא ער לעבט פון דעם וואס ער גראבט טויטע. נאר וואס? ער איז דוד שמידל, ער האט הוראה פון, איך ווייס, פון רב סאלאווייטשיק. ס'איז ליצנות פון רב וועלוועלע בריסקער האט ער הוראה. ער האט אמאל געפרעגט א שאלה פון רב וועלוועלע בריסקער האט ער אים געזאגט וויאזוי צו טוהן. מען גראבט אפישעלי טויטע יעדן טאג אין ארץ ישראל. ווען מען האט געגרינדעט בית שמש איז אויך געווען כוכין, מיר האט דערציילט איינער פיר, איינער פון משרד העתיקות, פיר כוכין איז געווען פיל מיט גרויסע צדיקים פון בזמן בית שני, מען האט עס געגעבן שנעל א ריק אין די זייט, אויף דעם האט דוד שמידל מיט אתרא קדישא באקומען עפעס איין און צוואַנציק דירות צו וויפיל א דירה האט דעמאלטס געקאסט הונדערט הונדערט פֿופֿציק טויזענט דאלער, יו טאלקינג אבאוט מיליאנס אוו דאלערס, זיי ווילן נישט אן אנדערע זאל אריינקומען. און אמאל געפארן מען האט עפעס פארקויפט דארטן דער ס'דא אן אליקים שלעזינגער ער איז דארט א רב אין לאנדן און ס'דא א איד וואס ער איז געשטארבן ער הייסט הערצל קעסטנבוים ער האט אים געמאכט אין יוראפ דער אויפזי זי זעער אויף אלע בתי חיים מטעם די רעגירונג פון אמעריקע. ער האט געגראבן טויטע רעכטס און לינקס און אמאל געווען אין פראג מען האט פארקויפט עפעס א בית החיים דארט א אידישן אין טשעכן נישט אין פראג איז געווען כ'דענק נישט די שטאט בעלי תוספות זענען דארט געלעגן. מ'האט פארקויפט עפעס אן אינשורענס קאמפאני פאר זעקס הונדערט מיליאן שטערלינג, צו יוראו, נישט קיין חילוק. מ'איז געגאנגען און מ'האט גערופן דעם אליקים ער זאל עס מפנה זיין, האט ער געבעטן עפעס צוויי א האלב מיליאן דאלער, האבן זיי געברענגט אראפ פון ארץ ישראל, שטערנבוך איז דאך אויך פון ארץ ישראל, זיי האבן געברענגט עפעס א לץ דארט, ער האט געזאגט ברענג אפאר טראקס און מ'וועט נעמען. גראב מאשין און ער וועט עס מפנה זיין. איך בין דורך געפארן מיט מיין קאר האב איך געזען ווי טראקס פארן דארט ס'פאלט ערד אויף די גאנצע גאס ס'פאלט ביינער קוק איך מיך אום זעה איך דארט אידישע מענטשן פרעג איך וואס איז דאס אליקים שלעזינגער קומט דא מוחה זיין ווייל עפעס אין ארץ ישראל האט מען געדינגען אפאר חברה זאלן עס טון אליקים וואלט'ס אויך אזוי געטון דערס ביג מאני אינוואלווד ווען יו פירגעט יור סעלף יו לוז יור סעלף משה רבינו האט נישט געטראפן קיין שונא בצע דעטס איט סא דאס איז וואס דא גייט פאר סא ווען עטס הייבטס אן צו מאכן כעס. אויף דעם אברהם סלאנים בעט איך ענק די זעלבע כעס זאלט עטס מאכן אויף דוד שמידל, דוד שמידל איז דער זעלבער פארברעכער, און די זעלבע זאלט עטס מאכן, ס'קומט יעצט שנת השמיטה, בית דין גייט ענק געבן צו עסן אלע טרייפענע ירקות וואס וואקסן אין ארץ ישראל, טרייפע מיין איך אלס שמיטה, און די זעלבע האבן זיי אונז געגעבן. בהמה פלייש וואס דאס איז געווען פון אן אראביש דארף געקוילעט פריש. דער דיין פון די פליישן האט געשריבן דעמאלטס א בריוו אז ס'איז אלעס טרייף, האט מען אים נישט אריינגעלאזט צום ראש בית דין, מ'האט אים געאפערט דאבל די וועידזשעס, און טאמער נישט, און ווען ס'איז געקומען חתונה צו מאכן האט מען אים געדארפט צוזאם נעמען געלט. פארשטייסט? וואס דא גייט פאר? ירושלימ'ער בלאפערס און פאפמענטשעס, כ'על ענק זאגן דעם אמת, ווען נישט דער רבי וואלט געווען אזא קלוגער איד און ער וואלט געקענט די ציונים און ער איז אראפגעפארן אויף ארץ ישראל, וואלט איך געזאגט מ'האט אים דאס אויך אויסגעפאפט, ס'איז קיינמאל נישט דא קיין מדינה, ס'איז נישט דא קיין ציונים, ס'איז נישט דא גארנישט. איי זיי שרייען ס'דא זענען בלאפערס, נאר ליידער יא דא, זיי זענען אזאלעכע ליגנערס, איך ווייס נישט פארוואס מ'האט סימפאטיע פאר דוד שמידל מער ווי פאר אברהם סלונים. וואס איז געשען איז אזוי, זיי האבן אפגעקויפט א געהעריגן בית החיים, וויסנדיג ס'א בית החיים איז געגאנגען אברהם סלונים ער געדרינגען א טרעקטאר מ'האט אנגעהויבן צו אוועקצוטראגן מפנה זיין, אזוי ווי מ'האט נישט גענומען דוד שמידל האט ער אנגעהויבן צו שרייען, די גנבים האבן זיך צוקריגט, ווען ער נעמט דוד שמידל ער געבט אים צוויי מיליאן דאלער וואלט אלעס גוט געווען. ווייל דעמאלטס וואלט שוין נישט געבליבן קיין פראפיט אויפן פלאץ, יעצט מען גייט דא פראטעסטירן פאר דעם בעלעבאס פון בי ענד עיטש, ער שרייבט, ער זאגט דאס איז וואס אונז זעמער, אונז זעמער צו צעלאזטע פערד, ס'איז נישט דא קיין קאנטראל מער, רבנים האבן פארלוירן גענצליך דעם פאוער, פארוואס? ווייל זיי זענען געווען ביזי מיט שטותים, זיך שלאגן מיט שטותים, און רעדן שטותים צום עולם, זיי האבן פארקויפט דעם עולם אז אלע צרות קומען פונעם אינטערנעט, און לאנג ביפאר די אינטערנעט האט מען מטמא געווען קינדער. און קיינער האט זיך נישט אומגעקוקט, און יעצט הייבן זיי אן א נייע מעשה, ס'איז מורא'דיג, וואס הייבן זיי אן? אז דער זאל אויפהערן, יענער זאל אויפהערן. כ'וויל ענק עפעס זאגן, די רבנים זענען אזוי בשפל המצב, מען קען טון וואס מען וויל היינט, קיינער קען קיינעם נישט אפשטעלן, און יעדער איינער נעמט זיך א רב און ער צאלט אים א פאר טאלער, ממילא קען ער טון וואס ער וויל, און דעטס איט. יעצט מיט סעקשועל אביוז, מיט מאלעסטן קינדער, האמער עס ברוך השם אפגעשטעלט און מיר גיימער נאך ווייטער אויכעט סאיז נאך יו דידענט יו עינט סיען נאטינג יעט. אבער מיט אלע אנדערע זאכן ווי קענסטו יענעם זאגן טאמער איז געווען גט מעושה'ס דרײַסיק יאר איז געקומען איינער און האט איינגעזעצט דעם וואלמארק מיט דעם עפשטיין איז געווארן יעצט שטיל רואיג יעצט מאכט מען שוין נישט קיין גט מעושה'ס יעצט גייען די פרויען חתונה האבן אן א גט דעי דאונט קעיר ענימאר און דאס האמער זיך אונז ערליך פארדינט ווייל סאיז געווען אפאר סיקריקין חברה וואס זענען ארומגעלאפן סטראשען די רבנים. ס'איז געווען נעכטן די אינאגיורעישאן פון מיסטער טאמפסאן, כ'לענג באלד דערציילן וועגן דעם, האב איך געהערט דארט איין גוט ווארט וואס כ'מוז עס נאכזאגן. ס'איז געווען דארט איינער וואס ר'האט גערעדט, כ'געדענק נישט צו ס'איז געווען דעבלאזיאו צו ס'איז געווען אן אנדערע, האט ער דערציילט אז יעצט איז דא היינט אין ברוקלין כמעט אין אלע אפיסעס נאר שווארצע, עפריקען אמעריקענס. אמאל האט מען דאך נישט געזען אין אין קיין שום ערנסטן אפיס אן עפריקען אמעריקען, היינט איז דא אזוי. די קאנגרעסמאן פון ברוקלין, איינער פון די קאנגרעסלייט איז א שווארצע. די בארא פרעזידענט א שווארצע האט אויסגערעכנט איז דא זיבן אדער אכט דזשאבס היי פאזישען דזשאבס אלץ שווארץ האט ער דערציילט א מעשה אז ס'איז געווען אמאל א דעמאלס ווען ס'איז געווען די סיוויל וואר מ'האט באפרייט די שווארצע עיברעם לינקאן איז געקומען איינער א גרויסער זעלנער א העלד און ער איז צוריק געקומען פון די סאוט ער איז אראפ געפארן זיבעצן מאל און ער איז געגאנגען באפרייען חברה צו ווייזן אז ס'איז שוין סיוויל רייטס און ס'איז געווען ממש געוואלדיג קיצור איינמאל פרעגט אים דארטן דער גאווערנער ענד האו מעני פיפל דיד יו פרי וויפיל סלעיווס האסטו באפרייט זאגט ער טו האנדרעט פרעגט ער אים סאו ליטל טו האנדרעט זאגט ער נאו נאו נאו דיס טו האנדרעט נאו דעט דעי ווער סלעיווס. די אדער וואנס דאונט איווען נאו דעט דעיר סלעיווס. דעיס זענען די רבנים. עטס ווייסט נישט ווי גוט דעיס איז געזאגט. די רבנים זענען געווען סלעיווס פאר די סיקריקים. רוב פון זיי האבן אפילו נישט געמאכט קיין פרנסה אויף די שייגעץ שטיק. די וואס האבן אונטערגעשריבן די אַכט און דרײַסיק. פֿינף פראצענט האבן געמאכט אפאר טאלער. די איבריגע האבן געשריבן ווייל זענען סלעיווס פאר די סיקריקים און זיי קענען נישט ארויסקריכן. ס'געהאלטן איין אקאונט. גראד דערציילט א רב וואסערא טעראר זיי האבן געלייגט, איז געקומען יצחק שטערן, ער איז אריין געקומען אין שטוב, ער האט אים געהאקט אין טיש. נאר ער איז א רב וואס ער האט א גבאי, האט ער אריין גערופן דעם גבאי און צו אים געזאגט, זעהסט אים? ווער אים פטור? דו פארשטייסט וואס דא טוט זיך? אזוי ארבעט עס. די חברה זענען געווען עבדי פרעה זענען נאך יעצט אויך עבדי פרעה. און וואס מען האט זיי געהייסן האבן זיי געמוזט טון. קאלט מיך איינער אפ, איך ווייס נישט, דו רייסט אראפ די הויט פון דעם גאלאנטע רב דעם אייזיקל אייכנשטיין, ער פייגערט א שידוך צו טון, ער האט א שטוב מיט קינדער, און דו ווי דו רעדסט אויף אים אלע פרויען, אלע קאלן צוריק זיי ווילן נישט, זאג איך אים וואס איז דאס א פראבלעם? ער האט דאך מיר אויך אזוי געטוהן. זאגט ער ניין אבער דו מוזט פארשטיין ער זאג איך איך פארשטיי גארנישט איך פארשטיי נישט וואט גאוס אראונד קאמס אראונד זאגט ער יא אבער דער יצחק שטערן האט אים געסטראשעט זאג איך אים אזוי ער האט אים געסטראשעט ער האלט דאך מיך אויך אין איין סטראשען און איך לאך פון אים ער זאגט איך וועל נישט צומאכן וועט ער וועט ער וועט ער און ער האט שוין אויפגעהערט צו סטראשען ווייל ס'איז אים שוין נמאס געווארן ער זעהט ער קומט אין ערגעץ נישט אן סטראשען איז נאר דריי וואכן נישט מער. פארשטייסט? די חברה זענען עבדי פרעה'ס, זענען אזוי ווי די שווארצע שקלאפן וואס זענען געווען אין אמעריקע פאר עיברעם לינקאן האט זיי באפרייט, און זיי כאפן נאך אליין נישט אז ס'איז שוין פרידאם אויף די וועלט, אונז האבן אין אמעריקע דו האסט גארנישט מיט די סיקריקים. סאו בקיצור זיי האבן אראפגעברענגט אינגאנצן זייער. עוורי ביט אוו רעספעקט. כ'האב געהאט די וואך איז געווען אן אינטערוויו פון א דעניש טעלעוויזשן איז געקומען דא פון דענמארק מיך אינטערוויוען איך האב זיי געשיקט אסאך אנדערע מענטשן זיי טוען אויכעט איז פאר א טאג אן זאגט ער אזוי די איידיע דעט איי וואנט טו סיט דאון וויט יו איז נאט ביקאוז איי העיט דזשוס אן די קאנטרערי איי לייק דזשוס ווערי מאטש די דעניש די דענישע גוים האבן געראטעוועט אידן ביי די צווייטע וועלט מלחמה זיי זענען געווען נאון טו בי ווערי גוד. נאר וואס, אונז לייד מיר פון די מכה פונקט ווי עטץ ליידטס, און אונז וויל מיר זעהן איף ווי שעיר אינפארמעישן האו ווי קען אימפראוו דעם גאנצע מאוומענט, זאג איך פיין כ'וועל מיט דיר רעדן, האב מיר גערעדט צוויי דריי שעה און נעקסטן טאג נאכאמאל, זיי האבן אלעס ארויף גענומען אויף ווידיאו און כ'האב זיי געשיקט יעצט צו אנדערע, זיי גייען ארום דא, זיי וועלן דא זיין צוויי דריי וואכן, זיי ווילן באמת זעהן וואס מען קען אינאיינעם ארבעטן, ווייל ביי די קאטוילישע איז די זעלבע פראבלעם. עניוועי, אינמיטן האט ער מיר פארציילט אז ער איז געווען אין איינע פון די אראבישע שטעט און ער האט מיר אראפגעלייגט וויאזוי דארט זעהט אויס אז ס'איז דא אזאלעכע פאליס, נישט פאליס פאר די גאווערמענט, פאליס פאר רעלידזשען, זאגט ער זענען די גרעסטע נואפים, זענען מטמא טויזענטער און טויזענטער קינדער, און למעשה זענען זיי די פאליס האט מען פאר זיי מורא, האב איך זיי געזאגט יו נאו פאר דיס אלאון איט פעיד פאר יו טו קאם טו סי מי, ביקאוז אונז האבן מיר די זעלבע משמרת הצניעות. זענען מטמא פון רעכטס און לינקס, זאגט ער איט קאוד בי טרו, זאג איך אים ליסן, נחמיה וועבערמאן איז געווען משמרת הצניעות, ער האט מטמא געווען יעדעס מיידל וואס ער האט געהאט אונטער זיין האנט, שלום שניצלער איז משמרת הצניעות, ער האט מטמא געווען יעדן בחור וואס האט געטראגן א היטש מיט אים, און כ'האב אויסגערעכנט אזוי די גאנצע ליסטע פון עי טו זי וואס דא גייט פאר. זאג איך אים איטס עקזעקטלי די סעים, סאו בעסיקלי יו גאו בעק טו די אראבס און יו טעל דעם יו וואנט טו סיט דאון וויט דעם עז וועל.

א רב זאגט עפעס א הלכה, מען לאכט פון אים. ער זאגט מען טאר נישט גראבן שרייט יענער מען מעג. הייבן אן די סיקריקים חברה זיך צו שלאגן ווייל זיי מאכן אפאר טאלער, נישט ווייל זיי מיינען דעם אמת, ווייל ווען זיי מיינען דעם אמת איז אין די זעלבע צייט ווען זיי שלאגן אוועק דעם אברהם סלונים דארפן זיי אוועק שלאגן דעם דוד שמידל פון אתרא קדישא, ס'איז די זעלבע שקצים. נאך ווארלד וואר טו ס'געווען ווינסטאן טשורטשיל און ס'געווען. דא אין אמעריקע רוזעוועלט. איז ווינסטאן טשורטשיל האט דעמאלטס געזאגט פאר רוזעוועלט איך וויל דיך בעטן א טובה אונז זעמער פארטנערס אין דעם וויקטארי יא? גיי יעצט נעם אלע דיינע באמבעס וואס דו האסט און באמבארדיר דעם רוס צוברעך אים אויף שטיקער ווייל פון אים גייסטו ליידן די נעקסטע הונדערט יאר. האט אמעריקע געזאגט איך גיי נישט טון אזא זאך ווייל דער רוס איז אויך א פארטנער. און א פארטנער קעגן דעם דייטש, זאגט ער אקעי דאס איז נישט ערלאבט, האמיר געהאט א קאלד וואר אזויפיל יארן, ביליאנען אויסגעגעבן, און פארטיג, די זעלבע אויך אז עטס גייטס יעצט אונטערברענגן אברהם סלאנים, ברענגטס אונטער דוד שמידל אויך, ווייל פון אים גייט עטס ווייטער ליידן. און ס'איז באמת נישט קיין חילוק ווער ס'טוט די עבירה און גראבט די טויטע, צו אברהם סלאנים צו דוד שמידל, דוד שמידל האט נישט קיין שום לייסענס צו גראבן טויטע. יעצט, איך זעה אויך ס'איז ארויסגעקומען א קול קורא פון פֿופֿצן רבנים, און זאליקא איז אונטערגעשריבן. כ'האב געוואלט זאגן, ווען עטס שרייבטס אונטער מיט זאליקא אינאיינעם, מאכט עטס חוזק פונעם גאנצן בריוו. יעדער ווער ס'גייט דורך זאגט, קוק זאליקא האט אונטערגעשריבן אויף א דבר השם. דער מענטש ווייסט נישט וויאזוי מ'ציילט ביז פֿינף, ער קען נישט אלף בית. סאו ס'איז טאקע געווען א גבאי ביי ר' סאטמאר רב, באט אין עולם התורה, און סתם אין די וועלט, איז ער נישט מופיע אלס גארנישט, אלס א שטריק, אן ארקאות גייער. נאכדעם האב איך געוואלט וויסן פארוואס איז נישט געגאנגען די אלע רבנים און ארויסגעגעבן און ניין איז אמאל לייב זינג געזעסן אין ארקאות און זיי זיצן נאך יעצט אין ארקאות. דאס גראבן טויטע דאס איז אן ארץ ישראל'דיגע פראבלעם דאס זיצן אין ארקאות איז אונזער פראבלעם ווייל פון זיי האט זיך יעדער אויסלערנען און מען לערנט זיך שוין אויס טוב דבר האקל נשמע קיינער זאל זיך נישט איינרעדן אז אברהם סלונים איז א גרעסערע שייגעץ אדער א גרעסערע צדיק מיט דוד שמידל זענען ביידע שקצים זיי ביידע גראבן טויטע נאר יעצט שלאגט מען זיך ווער ס'מעג גראבן די טויטע צי ווייל דוד שמידל האט הוראה פון ר' וועלוועלע בריסקער אזוי זאגט ער און האט הוראה אויף גראבן טויטע מעג ער גראבן טויטע צי אברהם סלונים האט נישט די זעלבע הוראה טאר ער נישט גראבן טויטע ער זעהט אליינס ס'איז ליגן מ'האט איצט שוין פארקויפט קודם האט מען געזאגט ס'איז קברי עכו ם נאכדעם האט מען געזאגט אז ס'איז בכלל נישט דא קיין קברים דארט, איז אראפגעפארן דער פלאר און האט געזען ס'איז יא דא קברים און מ'גראבט. איך בין דארט געגאנגען האט דער אראבער ארויסגענומען א ביקס איך טאר נישט גיין ווייטער. איך בין דארט געווען אפאר וואכן צוריק. סאו בעסיקלי עט די ענד אוו די דעי זעמער אין ערגעץ נישט און פארטיג. און מ'גראבט ליידער די טויטע און איך וויל ענק זאגן, זאלטס אלע קויפן דעם היינטיגן ניו יארק טיימס, איך בין דאך א שטיקל נביא, נחום האלקושי. עטס קענטס דאך זען אין סיריע בלאקס באמבעדירטע הייזער צושאסן זיי צופאלן ס'דארפן קודם צונעמען נאכדעם צוריק בויען אזוי גייען אויסזעהן בני ברק תל אביב ירושלים איבעראל ווי מען האט געגראבן טויטע זאלט איר וויסן איר זענט נישט זיכער און דאס ביסל וואס אונז האבן נאך אין דעם גלות א קיום זאגט דער זוהר הקדוש נאר וואס די טויטע זענען מתפלל פאר די לעבעדיגע. דער זוהר הקדוש זאגט ווען נישט די טויטע וואס זענען מתפלל פאר די לעבעדיגע וואלטן אונז נישט געהאט א קיום אויף די וועלט איין סקונדע נישט. און אז מען טשעפעט מיט די טויטע זאלט איר וויסן, איך וויל נישט ארויס זאגן וויאזוי עטס וועטס אויסזען. דא וויל מען שוין ירושלים מאכן אנעקסירן דא. אוי האט מען שוין געסטראשעט ארץ ישראל אז זיי מוזן זיך אראפזעצן מיט די אראבער און מאכן א פיעס אגרימענט, און אבאס דער וואס איז די פירער פון די פאלעסטינער שרייט ער טוט קיינמאל נישט אנערקענען מדינת ישראל, און זיי וועלן מוזן מיט דעם זיצן און ער צושפייען אין פנים און מוז אנעקסירן אלע אידן. געדענקטס עטס טשעפעטס מיט די הייקעלסטע זאך וואס איז דא, עטס טשעפעטס מיט אונזער כח התפילה די טויטע וואס זענען מתפלל אויף די לעבעדיגע, און מיט דעם טשעפעט עטס. און נאכדעם קומט נאך דא די דער הייזעריגער מיילך שטערן פון מאנרא דער וואס ער שרייבט אין איד א גאנצע ארטיקל, דער שייגעץ דער רשע שרייט קומט נאך ארום יעדן פאר יום כיפור מען זאל געבן געלט פאר אסרה קדישא. די יאר הער איך איז ער אין זעכציג פראצענט שילן שוין נישט געווען, מען האט אים נישט אריינגעלאזט, מען ווייסט אז דוד שמידל גראבט אויף די טויטע. יעצט לאמיר גיין ווייטער. ס'איז געווען די וואך די אינארגענעישאן פון מיסטער טאמפסאן, אים אריינבאשוואוירן, געווען דארטן איינער פון די גרויסע רעדנערס, א אידישע רעדנער וואס ער האט גערעדט, ס'איז געווען אסאך אנדערע, ס'איז זייער שיין געווען, ס'איז אויף אזויפיל געווען אז יעדער האט פארדאמט טשארלס היינס מיט זיין פאלשקייט וויאזוי ער איז צוגעגאנגען צום גאנצן לאו סיסטעם, און זיי האבן אלע געהאפט אז ס'וועט ווערן יעצט אביסל מער לאו ענד ארדער, און לאמיר האפן טאקע אזוי. ווייל וויאזוי ס'איז געווען ביז יעצט איז געווען א שרעק, יעצט טאמפסאן האט געזאגט זייער קלאר אז זיינע מעין פריאריטיס זענען די גאנס אין די גאס, מען שיסט דאך מענטשן טאג און נאכט, נאכדעם די סעיפטי אוו טשילדרען איז אים זייער זייער וויכטיג, און נאכדעם די נארקאטיקס די דראגס, ער האט זיינע טאפ פריאריטיס וואס ער וויל אויסקלינען ברוקלין פון דעם, און לאמיר האפן אז ס'וועט אים געלונגען. ס'איז געווען אויך די שלושים די וואך אין דעם שטארק, כ'האב געהערט אז ער הייסט משולם, כ'האב נישט געוויסט, משולם הייסט באצאלן, ער האט נישט געכאפט אז מ'באצאלט נישט, באצאלט מען מיטן לעבן, ואית דפרע בגופיה ואית דפרע בממוניה. יעצט, איך זעה נישט אז קיינער זאל זיך ארויפשטעלן און זיך זארגן אויף זיין אלמנה, איינער זאל זיך זארגן פון ווי די קינדערלעך לעבן, פון ווי זיי גייען אין חדר, דאס איז דאך ביי אונז, כ'האב ענק געזאגט ביי אונז האט מען נאך קיינמאל קיין צדקה נישט געגעבן, ס'איז שקר, פאר א רייכן איד שיקט מען אריין ווייל מ'ווייסט ער וועט עס צוריקגעבן. עס קומט אן ארעמע צובראכענע אלמנה זי וועט נישט האבן פון ווי צו לעבן מ'וועט איר נאך ארויסווארפן פון דעם הויז אויך אויף דעם איז נישט דא קיינער יעצט דער ברודער פון דעם שטארק האט געזינגען זייער שיין ביי טאמפסאן זייער שיין אראפגעלייגט א זמר איך בין נישט דארט געווען ווייל כ'האב געזען אז מען געט צו עסן נאך די דרשות אויבן כ'האב געהאלטן אז מען טאר דארט נישט עסן ווייל ס'איז נישט דא קיין משגיח תמידי כ'ווייס נישט וואס דאס איז אנדערש פון א אידישן רעסטוראנט בפרט נאך דאס גויאישע עסן סאו כ'ווער צוזאמגעשטעלט, און בכלל וואס א רעכט האט א איד זיך צו עסן מיט א גוי, די חזל האבן דאס גע'אסר'ט, דארט געווען ביי די דרשות בין איך דארט געווען, אקעי כ'האב געוואלט חלק'ן כבוד, אבער נאכדעם בין איך גראד אוועק, סא כ'הער ער האט געזינגען, ער האט געשפרינגען, פיין, נאו פראבלעם. שוין, יעצט האב איך יעצט האב איך געוואלט זאגן נאך א וויכטיגע זאך, כ'האב ענק געזאגט אז די יאר גייט מען ארבעטן, די טאטע זאל אנזאגן די קינדער אז קיינער טאר מיט זיי נישט טשעפען, קיינער טאר זיי נישט אנרירן, איין קינד ביים צווייטן אויך נישט, און נישט אין קיין תלמוד תורה, און נישט אין קיין ישיבה קטנה, און נישט אין קיין ישיבה. בין איך געגאנגען, און איך האב פאריגע וואך געזאגט א נאמען פון א ישיבה אין לעיקוואד ניו דזשערסי, ס'הייסט מאור התורה, ס'איז דארטן דא אזוי ווי ס'איז דא אסנת, איז דא גראסנת, ראביי גראסנת. קיצור די בחורים האבן מיר אנגעהויבן אריינצושרייבן ס'איז זייער ריכטיג און ס'איז דארט גרויסע צרות. סא איד קאלט מיך אפ אז ער האט פונקט געוואלט אריינשיקן זיין זון אבער די ראש ישיבה איז אן אנדערער. זאג איך אים רב איד איר זייט אלעס אליינס מברר זייט נישט ברוגז איך ווייס נישט איך קען אייך געבן רב אסנת'ס טעלעפאון איך האב עס געגעבן איך האב עס געהאט אויפן האטליין. און ס'האט זיך אנגעהויבן די זאך. יעצט איז געגאנגען איינער און איך האב עס געזאגט אויפן האטליין פאריגע וואך און ער זאגט מיר. איך האב געלערנט אין בעלזער ישיבה אין ירושלים, און דארט געווען צוויי יאר, און ס'איז געווען א בחור א חזיר וואס ער פלעגט מיך אויפוועקן אינמיטן די נאכט, פלעגט אויפוועקן אנדערע בחורים אויך, און ער האט געמיינט אז דער שלאפט, דער האט געמיינט אז יענער שלאפט, און ער האט אפגעטון כל דבר אסור מיט די בחור. בין איך געגאנגען צום משגיח זיין נאמען איז שלמה פרידמאן, כ'האב עס אים פארציילט, האט ער געזאגט ער הערט אבער ער'ט זעהן ער'ט רעדן מיטן בחור עס העט מער נישט געשען. זאגט ער, טו מיר א טובה איך האב מורא, שטעל מיך אין אן אנדערן צימער. זאגט ער, דאס וויל איך נישט טון, ווייל ער האט שוין געהאט עטליכע בחורים האבן קאמפלעינט אויף אים, און ממילא וויל ער אים נישט ארויסווארפן ווייל ער האט מורא אז ס'וועט אים מאכן א שלעכטן נאמען. יעצט, ס'קען זיין ער איז א ידיד געווען מיט זיין טאטן, צו ס'קען זיין יענער איז געווען א חשוב'ע איד אין בעלז האט ער נישט געוואלט מיט אים טשעפען, אבער וויאזוי איז דאס מעגליך אז ס'איז דא אזויפיל קאמפלעינטס און קיינער טוט גארנישט? ס'דאך א רשעות שאין כמוהו. סאו ווען א מאמע שיקט א קינד אין א דארמעטארי, ליטל דו יו נאו אז דער בחור העט טאקע אהיימקומען מיט צוואַנציק בלאט גמרא, אבער ער'ט אהיימקומען און ער'ט זיין א סריס ונרבע אויכעט. און דאס דארף מען אנהייבן צו לערנען די קינדער, מ'טאר זיך נישט לאזן, ס'איז ממש א שרעק וואס ס'גייט פאר היינט אין די דארמעטאריס, בחורים זענען מורא'דיג אגרעסיוו, און זיי האבן נישט קיין מורא ווייל זיי ווייסן אז דער בחור וועט נישט קומען פארציילן און ווען יא פילט ער אז ער איז גענוג נאנט מסתם לעקט ער ערגעץ דעם מנהל צי דעם סגן מנהל אזוי אז אים וועט מען גארנישט טון. ס'איז א שרעק. די בעסטע איז צו האלטן די קינדער אינדערהיים זאל יעדע נאכט קומען אהיים שלאפן אפילו מיט לערנען ווייניגער מיט א פאר בלאט גמרא. מ'דארף זיך נישט מאכן מיט דעם צוטון ווייל צו האלטן א בחור ווי מ'זאגט אויף אין א ישיבה היינט. איז די גרעסטע עבירה וואס איז דא. עניוועי, זענען געגאנגען די בחורים, איך האב עס ארויפגעלייגט אויפן האטליין, זענען געגאנגען די בחורים און זיי האבן מיר אריינגעשריבן טעקסט איינס נאכ'ן אנדערע, זאלסט וויסן, איז ווייסט מען ווער דער בחור איז, און יעדער שרייבט דעם זעלבן נאמען ער הייסט משה נחום זיגלמאן. שוין, אזוי האט יעדער מיר אריינגעשריבן, ווייל שרייבן מיר דא צענליגע בחורים טעקסט, זאלסט וויסן,

ס'איז אינגאנצן נאכנישט דא א יאר פון דעם, דער משה נחום זיגלמאן האט שוין חתונה געהאט צען יאר צוריק און ער וואוינט אין אנטווערפן, סאו דאס איז נישט דער בחור אינגאנצן. יעצט איך נעם נאכאמאל פֿופֿצן דיסקלעימערס, אייביג זאג איך איך נעם א דיסקלעימער שרייבט מיר אריין פֿיר אדער פֿינף בעלזער בחורים, זיי האבן אלע אזאלעכע וועבסייטס, שרייבן זיי אריין זאלסט וויסן. נעם נישט קיין דיסקלעימער ווייל איך האב געלערנט אין חיפה און דער זאגט איך האב געלערנט אין ירושלים ווען דו רעדסט פון בעלז נעם נישט קיין דיסקלעימערס אלעס וואס דו זאגסט איז ליידער אמת עס איז נישט דא עס קוקט זיך אום דארט עניוועי סאו וויל איך נעמען יעצט א דיסקלעימער כ'האב א נאמען פון א בחור עס קען זיין דער בחור איז גאר א חשובער בחור מען וויל זיך אין אים נוקם זיין נאר כ'האב מורא אז ס'איז נישט אזוי ליידער וויאזוי ס'איז איז ליידער אז ס'איז נישט אזוי זאגן זיי ער הייסט ארי פארקאש. ער איז אַכצן יאר אלט געווען דעמאלטס ווען ער האט איהם מאלעסטעד, עס גייט צוריק מסתמא א יאר אדער צוויי יאר צוריק, און היינט לערנט ער אין די גרויסע ישיבה, יעצט טאמער איז נישט אמת די מעשה, נעם איך א דיסקלעימער, איך האב עס נאר באקומען בקשב, איך ווייס ווער עס האט עס מיר געשריבן, אבער טאמער עס איז אמת, איך פארשטיי נישט, קיינעם אינטערעסירט טאקע נישט, מען קען טאקע נעמען א בחור און טוהן מיט אים וואס מען וויל, דער בחור שרייבט איך בין געווען אזוי אפסעט מען האט מיך נישט געוואלט טשענדזשען אין אן אנדערן צימער האב איך איבערגעלאזט בעלזע ישיבה איך בין געקומען אלס א יונגער בחור און איך בין געגאנגען דא ארבעטן און איך בין זייער העפי מיט מיין מצב איך פארדין מיר מיין געלט ער שרייבט מיר וויפיל ער פארדינט יעדע וואך ער שפארט זיך עס אפ ער לייגט זיך עס אוועק ער וויל זיך קויפן א שטיקל הויז און ער וויל ווי מען זאגט אנהייבן א נארמאל לעבן אויף דעם האבן אונז געברויכט בויען אזא שיינע גרויסע בעלזע ישיבה כבוד בית בעלז בעלז, ר' אהרן'לע האט געזאגט צו דעם כבוד בית בעלז, און נאכאמאל בעלז, אויף וואס? אז א בחור זאל נישט קענען שלאפן ביינאכט רואיג אין די דארמעטארי אין בעלז? ס'איז דאך א הימל געשריי אויב דאס איז אמת. און וואטש נעקסטע וואך און קומען נאך צענדליגער טעקסטס יא ס'איז אמת, מי טו מי תרי. נאר וויאזוי ארבעט דאס? איך איך בין באמת איך בין מורא'דיג אפסעט פון דעם גאנצן צוגאנג. קען יענקי פירער טאקע אנ'חזיר'ן א גאנצע שטאט און קיינער זאל אים גארנישט זאגן? דער וויקטים, רייז רוז ריז, האט גרויסע צרות יעצט, ער לויפט נאך נאך מיידלעך, ער לויפט נאך נאך פרויען, דאס זאגן ער נעמט הארמאונס, ער נעמט ס'זאל אים נישט ארבעטן, סא זאל אים הרג'ען די הארמאונס און ער איז משוגע אויף טויט, ער גייט אין די מקווה ווי יונגע בחורים גייען, דאס איז קלאר, און דאס אלעס מעג מען? ביי דעם איז לית מאן דפליג, נאך וואס צו זאגן אז ער איז א וויקטים פון יעקב פירער, מילא מוז יעקב פירער פאר אים שטיין גוט, ווייל טאמער נישט וועט ער אנהייבן צו רעדן רבותי יעקב פירער האט מיך מטמא געווען אזוי ווי ברוך מרדכי האט אנגעהויבן צו רעדן אז אים האט מטמא געווען דער פעטער זיינער דער טשאבער רב. יעצט לאמיר צוריקקומען צו דעם משה נחום זיגעלמאן, שרייבן מיר דא עטליכע מענטשן טעקסטס אזוי אימעילס. ער איז בערך דרײַסיק יאר אלט, זיי האבן געמיינט אז איך רעד פון דעם זיגעלמאן, זיי האבן נישט געוויסט אז ניין ס'איז דא א פאר. זיגעלמאן איז שוין לאנג נישט אין די ישיבה, ער איז דרײַסיק יאר אלט, ער האט מטמא געווען אסאך בחורים און יונגעלייט, ער איז אן איידעם אין אנטווערפן, און נאך די חתונה האט ער אויך נאך געטשעפעט יונגעלייט אין אנטווערפן. ער האט געהאט אמאל א שטיקל געשעפט לעבן די מקווה, מסתמא האט ער פארקויפט זאכן, און ממילא האט ער געהאט א גישה צו די מקווה, און די עסקנים האבן אים געהייסן אז ער מוז פארשפארן, ער איז א באוויסטער פעדעפיל און ער איז מסוכן, ער האט מטמא געווען אסאך אסאך בחורים אין די ישיבה. יעצט, דאס איז דאך אלטע זאכן, דרייסיג יאר צוריק שרייבט ער אזוי, א יאר צוריק האט מען אים געכאפט אין די טוילעטס אין בעלז ביי די הפסקה אין ראש השנה די ימים נוראים, אין איינע פון די טוילעטס וואס דאס איז אויבן אויפן שטאק פונעם כולל, זעהט אויס עס איז געווען אלע טוילעטס פול אונטן, איז ער ארויף געגאנגען אויבן און דארטן האט ער געכאפט א בחור, אדער א יונגל, און דארט האט ער געכאפט א בחור און האט מיט אים געטוהן מעשה מגונה. יעצט איז דא אויף אים א לאנגער און א דיקער תיק, נאר וויבאלד זיין משפחה האט גרויסע קאנעקשאנס אין בעלז, לאזט מען אים נישט מפרסם זיין. איך בין נישט מחפה אויף קיינעם. כ'האב געזען בעלזער רב'ס זון אהרן מרדכי, רוף איך אים אויכעט א חזיר, ער איז געווען א פעדעפייל, ער איז געווען א בחור, ער האט געהאט א צימער, מ'האט דארט געטון כל דבר אסור, און זיין שותף לדבר עבירה איז היינט דעם בעלזער רב'ס הויז בחור, און ער איז א אינגערמאן. סא למעשה וויל איך ענק עפעס זאגן, ער שרייבט דא ווייטער, ווער ס'זאגט אז ס'איז נישט אמת איז א ליגנער ווייל יעדער ווייסט פון אים. אין בעלזער שטיבל אין אנטווערפן ווייסט יעדער אז מ'דארף זיך פארהיטן ווי פאר פייער, און ס'איז דא אסאך קרבנות פון דעם. יעצט ער שרייבט אז ער איז אן איידעם ביי זייער אן איידלן איד, און זיין שווער קען זיין ווייסט נישט, ער איז אזוי איידל אז ער ווייסט נישט וואס דא גייט פאר, ער ווייסט יא ווייל איך זאג דאך, ער הערט דעם האטליין, ער ווייסט נאר נישט וואס גייט פאר מיט זיין איידעם. בקיצור, מען דארף אנהייבן צו טוהן, יעצט איך זאג דאס אלעס נישט וועגן דעם ווייל אין סאטמאר איז עס נישט, מיר האט געזאגט איינער וואס ער לערנט אין סאטמאר אין שיעור ד' אז און דאס איז די גבוה, ער זאגט נאכ'ן דו קומסט אריין אין די דארמעטארי שטינקט פון זרע, ס'איז נישט צום גלייבן וואס גייט פאר, אף איין בחור גייט צו צום צווייטן, ס'איז דא געז, נעטשרעל געז האט נישט קיין גראך. לייגן זיי אריין דירעקט א גראך אז טאמער איז דא א לאך זאל מען קענען פילן אז ס'איז דא א געז ליק. דאס טוען זיי די גוים דירעקט פשוט אז מ'זאל נישט דערשטיקט ווערן. ווען נישט איז אזוי ווי אין א צימער פון קארבאן מאנאקסייד וועסטו קיינמאל נישט וויסן ס'איז דא א שלעכטע גראך און ס'ווערט מ'ווערט דערהארגעט. לייגן זיי אריין אין געז אין נעטשרעל געז א גראך און די גאנצע וועלט שמעקט עס די זעלבע. קטנים האט דער אייבישטער אויך געמאכט ס'זאל האבן א גראך און א קאלער. פארוואס? ווייל טאמער איינער האט די הויזן פארשמירט מיט קטנים טאר ער נישט זאגן קיין ברכה. מען האט עס געמאכט אנדערש מיט א קאלער און מיט א גראך. וועגן דעם טאמער האט מען אביסל קטנים גיסט מען ארויף א רביעית ווערט עס דיילודעט. יעצט זרע האט אויך א גראך. דער אייבערשטער האט עס אזוי געמאכט אז דער מענטש זאל וויסן אז ער זינדיגט. און ער זאל זיך כאפן, שטייט דער אייבערשטער איז משגיח מן החלונות מציץ מן החרכים, שטייט אז וועגן דעם האט עס דער אייבערשטער געמאכט א פחד ווען א מענטש זינדיגט, ווערט אויך פלוצלינג א פחד, דער זעט, יענער זעט, און קיינער נישט דא, דער אייבערשטער קוקט. אזוי שטייט פון בעל שם הקדוש, דאך האט דער אייבערשטער געמאכט אז זרע זאל האבן א גראך, כדי ער זאל וויסן, האסט יעצט געטון הוצאת זרע לבטלה, צו אפילו ביי קרי, כדי מ'זאל תשובה טון. זאגט מיר יענער קומסט אריין דארטן אין כיתה ד' שיעור ד'? די האלס שטינקען פון זרע, די טוילעטס שטינקען פון זרע, סאו ס'איז אלל אווער די סעים, סאו ווען דו שיקסט א קינד דו מיינסט דו טוסט א טובה האלטסט אים אין שיעור ד' ער זיצט דארט און לערנט ער זיצט און ער זינדיגט צו בייטאג און ביינאכט, לערנען לערנט ער א מכה, און ווען דו שיקסט אים אין קאלעדזש ער זאל זיך לערנען א פאך וואלסטו קלוגער געטוהן, סאו אלעס וואס איך קען טוהן איז איך קען דיר מאכן אוועיר. אבער ס'איז א שאנדע פון וועלכן אז דו רעדסט פון א ישיבה פון דעם סאבדזשעקט קומען גראד אריין צענדליגע קאלס און ס'קומען אריין גראד הונדערטער קאלס פון יונגעלייט מ'האט מיך מכשיל געווען און אין די ישיבה קומען אריין קאלס יא דער איז א חזר און יענער און יעצט דאכט זיך אז מ'רעדט פון אן אלטן חזר דערווייל ס'איז שוין דא נייע ס'איז דא אכצן און צוואנציג יעריגע חזירים. רבותי מ'מוז אנהייבן צו רעדן מיט די קינדער אפן און מ'דארף אריינלייגן ווידיאוס אין אלע דארמעטאריס ס'מוז זיין ווידיאוס מ'זאל קענען וואטשן א גאנצע נאכט. זייטס נישט אזעלכע בהמות אזוי ווי בן ציון דער באבובער האט געהאט די ווידיאוס און ער האט עס אויסגעמעקט, ס'מוז זיין א סענטראל פלאץ ווי מ'זאל קענען קאנטראלירן אלע בחורים ביינאכט פון בעלז, ס'דא פינף ישיבות, יעדע ישיבה זאל האבן הוקאפס צו דעם סענטראל פלאץ, גארנישט, קאסט אפאר טויזענט שקל און מ'לייגט עס אריין. א גערער בחור, די גערער זענען מיך מורא'דיג מעודד, זיי האלטן פון מיר, האט מיך אנגערופן פאר ראש השנה פאר א יאר א גערער אז ער רעדט פון די העדקווארטערס, קענסט קומען צו אונז אין גער דאווענען. זאג איך אים האט דאך מיך ארויסגעלאזט, זאגט ער איך רעד פון די העדקווארטערס. סאיז דאך מוראדיג מעודד ווייל דער בית ישראל האט דאך געארבעט אויף דעם מוראדיג און אלע האבן נאכדעם געארבעט. זאגט מיר א גערער בחור ביי אונז א בחור זאל גיין אריין אין א בחור'ס צימער אין אן אנדערן בחור'ס צימער דאס איז סקילה שריפה הרג וחנק אויפן פלאץ.

דאזענט סאונד. יעצט איך קען אלעס גלייבן אויף דעם, זיי האבן געהאט א חזיר און מ'האט אים איינגעשפארט, מ'האט אים געוואלט געבן צען יאר, האבן זיי אראפגעהאנדלט אויף זעקס חדשים, פיין יעצט האט עטס אים אינדרויסן אין די גאס. דאס איז מנחם מענדל דייטש. קאלט מיך אן איינער און זאגט מיר זאלסט וויסן ר' נחום, וואס הארט אייך אז ער האט ווי צו דאווענען, וואס האסטו געדארפט איבערגעבן אין די גאנצע שטאט אז ער איז דארט, פרעג איך יענעם איר זענט א רב? זאגט ער יא ער איז א דיין, פרעג איך אים וואס האט סרול האגער אמיצער געהארט אז איך האב ווי צו דאווענען, וואס איז געווען דער חרם?
וואס איז דאס געווען? זאגט ער, ער האט עס נישט אונטערגעשריבן. זאג איך, יא, אבער דו האסט נישט אפגעקאלט צו קלאגן און פרעגן פארוואס נחום ראזענבערג האט נישט ווי צו דאווענען? פארוואס קאלסטו דעמאלטס אפ פארוואס דער דייטש האט נישט ווי צו דאווענען? פארוואס שטעלט עטס ענק אייביג אויף די ראנג סייד אוו די סטריט? דאס איז וואס איך פארשטיי נישט. א צייטונג איז דאך שוין בעסער פון ענק. א צייטונג שרייבט קודם דעם'ס מיינונג און נאכדעם יענץ מיינונג און נאכדעם ברעך קאפ אליין. יעדער נעמט זיך אן פארן חזיר ער זאל האבן ווי צו דאווענען. נאכדעם זאג איך וואס האט עטס א פראבלעם זאל ער גיין אויף בעלז דאווענען, בעלז האט א גרויס בית מדרש און אין מאנסי איז דאך זייער גוט וועט ער קענען אפ מטמא זיין צען קינדער יעדן שבת. ער האט כח גברא ווי א פערד, ער האט דרײַ קינדער אין לעס דען ען אווער, צו אין אנדערטהאלבן שעה האט ער דרײַ קינדער. געמאכט משכב זכר, ס'איז אנבעליוועבל, דער כח ווי א פערד, עניוועי, יעדער זארגט זיך ער האט נישט ווי צו דאווענען. קיינער זארגט זיך נישט אז איך האב נישט וואו צו דאווענען, און קיינער זארגט זיך נישט אז די קינדער זענען נישט סעיף. שוין, יעצט האב איך געוואלט זאגן נאך א זאך. ס'איז געווען אין ארץ ישראל א באשרייבונג אז אברהם סלונים, ער וויל זיך דאך כשר'ן זיין נאמען, געווען עפעס אן ארעמער איד, א גרויסער תלמיד חכם, האט נישט געהאט חתונה צו מאכן, אברהם האט אים צוזאמגעשטעלט די חתונה. ער איז אנגעקומען צו די חתונה, און די צוויי ברודער פון די כלה האבן אים ארויסגעווארפן, זיי האבן אים נישט געלאזט אריין צו די חופה. זיי האבן געהאט א מיידל וואס האט געליינט בוקס אין קעמפ, בין געגאנגען צום רעבן האט פארציילט, האט דער רבי געזאגט שוין ארויסווארפן, צוגעגאנגען די גוטע חברה און געזאגט רבי דער איד געבט אסאך געלט, סאטמאר האט היינט נישט קיין אזויפיל געלט, ער איז א איד א גביר, לאמיר נישט טשעפען מיט די טאכטער. האט דער רבי געפענט א מויל, געלט? דו ווייסט וואס די ציונים אפערן מיר צו געבן? געלט? פאר געלט זאל איך מיך פארקויפן? דער רבי האט געמאכט קולות עד לב השמים און מען האט ארויסגעווארפן דאס מיידל פאר ליינען א ביכל האט דער רבי געהאלטן דאס איז כל באיה לא ישובון ביכל מאכט כל באיה לא ישובון עניוועי ס'איז נישט קיין גרויסע נפקא מינה יעצט די שייגעץ אברהם סלאנים וויל זיך כשר'ן די אלע שייגעצ'יק אז ער וועט מאכן חתונה אן ארעמע כלה ביג דיל אברהם סלאנים כ'וויל דיך עפעס פרעגן דו ווייסט איך האב אויך שוין חתונה געמאכט אן ארעמע כלה כ'האב אויך כ'האב געזוכט סגולות, מ'האט געזאגט אז חתונה מאכן אן אנדערן וועט גרינגער גיין שידוכים, כ'האב אויך ברוך השם חתונה געמאכט. וועגן דעם איז וואס? ווער איז מיר געקומען אנרופן און געזאגט כ'וועל אראפנעמען דעם חרם? קיינער נישט! וואסטו געמיינט? גייסט האקן קעפ פון אידן וואס זענען שוכן עפר צוויי טויזנט יארן און אונז וועלן דיר מוחל זיין ווייל דו האסט חתונה געמאכט א ארעם מיידל? אוי זאלן זיין געבענטשט די צוויי ברודער פון די כלה וואס מ'האט דיך ארויסגעווארפן! וואס זי דארף האבן אזא טמא'נעם יונג, דער סמך מם אליין? גראבן טויטע? רחמנא לצלן! אונז פארקויפט מען זיך נישט פאר אזאלכע קליינע זאכן. נאר וואס אין בני ברק איז דא רב שאפראן, ער גייט אויסגלייכן די דין תורה, שרייבט ר' אברהם סלונים ער איז ידידי וידיד השם. ניין ניין אונז לאזן מיר זיך שוין נישט מער פאר חתונה מאכן אן ארעם קינד, דאס וועט דיר גארנישט העלפן. ער איז געגאנגען און האט אויסגעפאמפט פון די גבירים גרויס געלט אז ער גייט מאכן א קראך מיט ראחמסטריווקע. ראחמסטריווקע, ירושלים, געווען א וואוילער איד דער ראחמסטריווקער רבי, געזעסן אין סאטמאר אין אוהל רחל און געלערנט א סאך נעכט, אבער דארף האבן א זעקס שטאקעדיגן בילדינג, יעצט האט ראחמסטריווקע געזאגט פאר די מענטשן איך הייב אן צו נעמען געלט פון די רעגירונג, כ'האב נאכנישט גענומען ווייל מ'האט נישט געגעבן.

ווייל ער האט קיינמאל נאך נישט גערעדט קעגן טשיילד מאלעסטינג. יעצט כ'האב געוואלט בעטן בעלז, קומטס אראפ פון ענקער ווייסן פערד, מאכטס כבוד בית בעלז, מען זאל מאכן א געהעריגע משמרת הצניעות וואס די רבי זאל שטעלן, און מען זאל נישט מחפה זיין אויף קיינעם, דעם ערשטן זאל מען ארויסווארפן איז יאנקי פירער, לאמיר זיך אויף אים אויסלערנען ווי אזוי מען ווארפט ארויס מענטשן. און נאכדעם וועט מען גיין ווייטער ביז מ'וועט וויסן אז א בעלזער בחור איז א אפגעהיטענער בחור, ער איז א בחור וואס מ'ווייסט ער איז נישט געווארן מאלעסטעד, ס'איז דא נעבעך אין בארא פארק דרייט זיך לעצטנס דער מאיר יענקי קיש דער וואס האט מטמא געווען אין מאנטריאל, זיי זאגן כמעט יעדן בעלזער יונגל וואס האט געלערנט דארט, ער איז געווען א קעיטערער, אונז האבן אים ארויסגעטריבן פון מאנטריאל, ער איז נישט קיין קעיטערער היינט אבער כ'הער לעצטנס דרייט ער זיך דא. אין שומר שבת בית מדרש דאוונט ער שומר שבת? שטעל דיר פאר יחיאל בראנער מיט מיט קיש, מאיר יענקי קיש קען מאכן דארט א גוד טיים. נאר נחום ראזנבערג האט נישט געטארט דארט דאווענען ווייל ער איז אין חרם. שטעל דיר פאר אין וואסער א סאסייעטי מען לעבט. איך וויל זאגן פארן עולם וואטשט עס אויף ענקערע קינדער זאלט זייער שטארק אבאכט געבן ווייל דער חזיר דרייט זיך דא. און קיין פרנסה מאכט ער נישט און נאך קינדער לויפט ער. ער האט מטמא געווען גאנץ האלב מאנטריאל, כמעט גאנץ בעלז, און יעדער אין תלמוד תורה. איז וועגן דעם זאג איך, מען דארף וויסן, עטס ווייסט נישט ווער ס'דרייט זיך אין די גאס, חזירים וואס זיי האבן אפגעטון ערגעץ אנדערש, געקומען אהער, וואס זיי האבן אפגעטון דא און זענען געלאפן ערגעץ אנדערש, פון אמעריקע פארט מען אויף ארץ ישראל, פון ארץ ישראל פארט מען אויף אמעריקע, סאו די מעין טינג זאלט עטס וויסן, יו העוו טו טיעטש יור טשילדרען דעט דער איז נאו סעיף פערסאן, דער איז נאו סעיף סטריט, גארנישט איז נישט סעיף, איך זאג ענק דעם אמת. איך איך איך האב אפילו א הסתפקות צו די חברה די פעדעפיילס נאכן טויט צו זיי רוען איין איך האלט אז מען דארף זיי רוקן ארמס לענגט אזוי ווי ביי א פרוי א אישה נידה דארף מען מאכן אז פון ביידע זייטן פון די בעט זאל זיין פאר יעדן איינעם אן ארמס לענגט און נאך א טראפ אזוי דארף מען מאכן אין קבר אויכעט איך ווייס נישט צו די חברה רוען איין נאכן טויט. מיין כח גברא זעהט מען אז זיי האבן א יונגער מענטש קען. דריי קינדער אטאקירן אין איין טאג, סאו יו דאנט ריעלי נאו הו יור דיעלינג וויט ענד וואט יור דיעלינג וויט, און ס'איז ממש ס'איז א שרעק, און מ'דארף פשוט וויסן יעדער מענטש איז א חפץ חשוד, איך זאג אפילו די אייגענע טאטע, די אייגענער זיידע, די אייגענער שווער, יעדער איז א חפץ חשוד, די שוואגערס, עווריבאדי, די רבי'ס, די צדיק הדור, זיי נאך מער ווי איינעם, זיי שפילן זיך האולי מולי, סאו דעיס דארף מען זיך איצט ארויסלערנען, און איך האף מיטן אייבערשטנ'ס הילף. אז ס'ווערט א סעיף קאמיוניטי, ס'וועט נאך ווערן נאך סעיפער, ווערן אזוי סעיף אז דער אייבערשטער וועט אונז קענען שיקן משיח. איך האלט אז ער האט נישט געקענט שיקן ביז יעצט משיח'ן ווייל ווען ער וואלט געגאנגען אין עני חדר און מען וואלט אים מטמא געווען וואלט ער חלילה נישט געווען משיח מער. סאו אין ארדער אז ס'זאל זיין א משיח מוז זיין קלינע תלמוד תורה'ס און קלינע מיידל סקול'ס.

אין עני קעיס, ס'איז נישט מיט מיר ליידער. מ'האט אנגעהויבן ביי די פופציג, ביי די זעכציג, מ'האט שוין געהאט הארץ ווייטאג, אנדערע ווייטאג, האט מען אנגעהויבן צו ווערן א גוטער מענטש. נא נא נא, דעמאלטס איז שוין וועי וועי טו פאר. דו ווילסט אנהייבן מוזטו עס אנהייבן פרי, ביי די יונגע יארן. רבי מרדכי נאדווערנער טייטשט נאך א טייטש ורב אז דו ווילסט ווערן א גרויסער מענטש א גרויסער ערליכער איד יעבוד צעיר דארפסטו אין די יונגע יארן ארבעטן. אויף דער עלטער נעמט עס אויך דער אייבערשטער אן אבער עס איז נישט דאס זעלבע יו קען אימעדזשין. עניוועי, האטס מיר אלע א פרייליכן שבת און זעטס אז ס'זאל זיין אן אווערנעס ביי יעדער ביי זיך אין שטוב און וואטש אוט פאר יור טשילדרען און זאלטס אלע מצליח זיין און זייטס געזונט און שטארק. א גוטן שבת. תורה טעם וואלט טאמער געווען. עניוועי. איז וועגן דעם זאג איך, מען דארף וויסן, עטס ווייסט נישט ווער ס'דרייט זיך אין די גאס, חזירים וואס זיי האבן אפגעטון ערגעץ אנדערש, געקומען אהער, וואס זיי האבן אפגעטון דא און זענען געלאפן ערגעץ אנדערש, פון אמעריקע פארט מען אויף ארץ ישראל, פון ארץ ישראל פארט מען אויף אמעריקע, סאו די מעין טינג זאלט עטס וויסן, יו העוו טו טיעטש יור טשילדרען דעט דער איז נאו סעיף פערסאן, דער איז נאו סעיף סטריט, גארנישט איז נישט סעיף, איך זאג ענק דעם אמת, איך איך האב אפילו א הסתפקות צו די חברה די פעדעפיילס נאכן טויט צו זיי רוען איין איך האלט אז מען דארף זיי רוקן ארמס לענט אזוי ווי ביי א פרוי א אישה נידה דארף מען מאכן אז פון ביידע זייטן פון די בעט זאל זיין פאר יעדן איינעם אן ארמס לענט און נאך א טראפ אזוי דארף מען מאכן אין קבר אויך איך ווייס נישט צו די חברה רוען איין נאכן טויט מיין כח גברא זעהט מען אז זיי האבן א יונגער מענטש קען דריי קינדער אטאקירן אין איין טאג, סאו יו דאנט ריעלי נאו הו יור דיעלינג וויט ענד וואט יור דיעלינג וויט, און ס'איז ממש ס'איז א שרעק, און מ'דארף פשוט וויסן יעדער מענטש איז א חפץ חשוד, איך זאג אפילו די אייגענע טאטע, די אייגענער זיידע, די אייגענער שווער, יעדער איז א חפץ חשוד, די שוואגערס, עווריבאדי, די רעבעס, די צדיק הדור, זיי נאך מער ווי אן עם, זיי שפילן זיך האולי מולי, סאו דאס דארף מען זיך איצט ארויסלערנען, און איך האף מיטן אייבערשטנס הילף. אז ס'ווערט א סעיף קאמיוניטי, ס'וועט נאך ווערן נאך סעיפער, ווערן אזוי סעיף אז דער אייבערשטער וועט אונז קענען שיקן משיח. איך האלט אז ער האט נישט געקענט שיקן ביז יעצט משיח'ן ווייל ווען ער וואלט געגאנגען אין עני חדר און מען וואלט אים מטמא געווען וואלט ער חלילה נישט געווען משיח מער. סאו אין ארדער אז ס'זאל זיין א משיח מוז זיין קלינע תלמוד תורה'ס און קלינע מיידל סקול'ס. און קען זיין דאס איז דער פשט אז די קינדער זענען געווען די ערבים, וואס הייסט די קינדער זענען געווען די ערבים ביי מתן תורה? די קינדער איז געווען די ערבים מיינט מען מען האט צוגעזאגט דעם אייבערשטן אז די קינדער וועלן זיין בקדושה וטהרה, מען וועט נישט אנהייבן קדושה וטהרה ביי די בר מצוה צו ביי די אכצן צו ביי די צוואנציג, מען וועט עס אנהייבן פון ווען ער ווערט געבוירן. און אויב ביי א איד נאך פאר ער ווערט געבוירן, עלטערן פירן זיך אויף בקדושה, זיי גייען אין מקווה, און זיי זיי היטן אפ אלע הרחקות, קען זיין א משיח אויף די וועלט. און דאס מיינט אז די קינדער קינדער זענען ערבים מיינט מען די ביי די קינדערישע יארן וועט זיך עס נאך אנהייבן ר' מאטכעל נאדווערנער טייטשט, ס'שטייט אין פסוק כי איך אעלה אל אבי והנער איננו אתי, זאגט ער וויאזוי קען איך ארויפגיין צום אבי שבשמים והנער אין די יונגע יארן איננו אתי, ס'איז נישט מיט מיר ליידער. מען האט אנגעהויבן ביי די פופציג, ביי די זעכציג, מען האט שוין געהאט הארץ ווייטאג, אנדערע ווייטאג, האט מען אנגעהויבן צו ווערן א גוטער מענטש, נא נא נא, דעמאלטס איז שוין וועי וועי טו פאר, דו ווילסט אנהייבן מוזטו אנהייבן פרי. אביי די יונגע יארן, אז מען האט ווערן א טייטש, נאך א טייטש, ורבא, אז דו ווילסט ווערן א גרויסער מענטש, א גרויסער ערליכער איד, יבוא טהרה, דארפסטו אין די יונגע יארן ארבעטן. אויף דער עלטער נעמט עס אויך דער אייבערשטער אן, אבער עס איז נישט די זעלבע, יו קען אימעדזשין. עניוועי. האטס פאר אלע א פרייליכן שבת, און זעטס אז ס'זאל זיין אן אווערנעס ביי יעדער ביי זיך אין שטוב, און וואטש אוט פאר יור טשילדרען, און זאלטס אלע מצליח זיין און זייטס געזונט און שטארק, א גוטן שבת.